היום פורים פורים לנו שישו ושמחו כי מקבלי מתנה כליי רבותי איך ווייס שוין נישט צו ס'קומט חנוכה צו שבועות צו פורים איך בין שוין אזוי קאנפיוזד ס'איז אנבעליוועבל איך מוז מיט ענק שערן א סטארי וואס איז ממש מבהיל על הרעיון ס'איז אנבעליוועבל ס'איז נישט צום גלייבן וואס דא גייט פאר רבותי ס'איז ברעיקינג ניוז. די מעשה איז אזוי, ס'איז דא א קעניג אין מאראקא, ער איז א יונגסטער, ער מוז טון פערציג יאר אלט, און דארטן אין מאראקא ווי עטס ווייסט האט זיך באזעצט דער רב לעיזער בערלאנד, און דארט פירט ער אן זיין שובו בנים, עס איז גוט אז ער האט זיך דארט באזעצט ווייל אין די מאראקאנער געגנטן דארטן ווי ער איז דארט מעג מען האבן צוויי ווייבער און דריי, עס האט ממילא נישט קיין איסור וואס ער האט געטון אין ארץ ישראל, ס'טייטש אזוי. אין ארץ ישראל האט דער שופט האט געזאגט אז ער האט געטון צוויי איסורים איינס קעגן דעם חוק און איינס קעגן די תורה, נו דארט אין מאראקא טוט ער נאר איין חטא דאס איז קעגן די תורה, קעגן די גאווערמענט טוט ער נישט קיין חטא, עניוועי ער האט זיך דארט באזעצט, עס האבן זיך שוין באזעצט דארט דרייסיג פערציג אינגעלייט, כ'האב ענק געזאגט א וואך צוויי צוריק, כ'האב געפרעגט איך קען מיך אויך דארט באזעצן צו ער העט מיך לאזן דאווענען, כ'האב עס געפרעגט דורך זיין איינער פון די גבאים, זאגט ער ניין אתה בחרם, לא יכול, חס וחלילה, איך בין דאך אין חרם, ער איז נישט, איר פארשטייט, איך בין יא, איצעלע פימפ מיט משה משוגענער פרידמאן האט מיך געלייגט אין חרם, עניוועי, למעשה איז דער קעניג פון מאראקא האט געלאזט רופן נעכטן לעיזער בערלאנד. ני, רב לעזער איז שוין געווען גרייט, ער העט פאלן צו די פיס, ער העט אים קישן די פיס און ער העט זאגן יחי המלך לעולם און ער העט מאכן א ברכה ברוך אתה ה' אלקינו מלך העולם אשר חלק מחכמתו ליראיו, העהה, דערווייל האט זיך אויסגעוויזן אביסקעלע אנדערש, ער האט געזאגט פאר לעזער בערלאנד די האסט פֿיר און צוואַנציק שעה צו פארלאזן מיין לאנד, אזוי ווי אבימלך האט געזאגט, און גיי לויפן, און ער האט געזאגט טאמער. פארלאזטו נישט מיין לאנד וועל איך דיך פערזענדליך איבערגעבן פאר די ארץ ישראל'דיגע גאווערמענט. האהאהאהא רבותי ס'איז פורים אויף די וועלט, סאטמאר און בעלז און וויזשניץ און באיאן און פאפא זאגן פראמאוט עז מאר פעדאפיילס עז יו קוד, און דער גוי זאגט העי וועיט א מינוט נישט ביי מיר אין לאנד, כ'האב ענק פארציילט אז. ס'איז געווען א פרשה מיט אים, דער קעניג פון ספעין, פון שפאניע, איז אים געקומען וויזיטן, ער האט עפעס פערציג פארברעכער, האט ער, וואס דער מאראקאנער קעניג האלט, האט ער אים געזאגט אז באפריי מיינע מענטשן, האט ער געזאגט גוט, ער האט באפרייט פערציג מענטשן, איינער פון די געווען א פעדאפייל, און רבותי ס'איז אים נישט גוט געשטאנען, דאס גאנצע לאנד האט אנגעהויבן צו מאכן א פראטעסט קעגן אים, איז ער ארויסגעקומען און ער האט געזאגט רבותי כ'האב נישט געוויסט, ברענגטס אים צוריק און פארטיג. כ'האב באמת נישט געוויסט, און ער האט תשובה געטוהן, ער ווייסט ער געט נישט קיין שום קרעדיט פאר פעדאפיילס ווייל ער ווייסט וואס זיין לאנד גייט טוהן מיט אים, סאו רבותי שטעלטסעך פאר וואסערע א חילול השם דאס איז, דער גוי דער מאראקאנע קעניג האט נישט קיין מורא ארויסצואווארפן א מענטש פון זיין לאנד, און ער האט אים אנגעזאגט זאלסט וויסן ווען נישט געב איך דיך איבער.

איך האב פאר אים א פלאץ, ער קען פארן אויף ברימיודע, ווייל טשארלס היינס האט געזאגט ער מוז זיך פארן אפרוהען אויף ברימיודע, און אויב מען וועט צוריק קומען וועט ער ווייטער זיין אקטיוו, שור עט ער זיין אקטיוו, א מכה עט ער זיין, סא איך האלט אז אין ברימיודע דארף מען ארויף פארן דער משה משוגענע פרידמאן מיט זיין זוהן ליאו, דער וואס מען האט ארויס געווארפן דא פון טאמפסאן'ס אפיס ווען מען האט אים. ווען ער האט געזאגט זיין דרשה, דו עסט באלד הערן באריכות, סאו בקיצור איך האלט אז זיי דארפן דארטן ארויף פארן, און די אלע חברה דארפן זיך צוזאמען נעמען, און מען דארף בעטן טשארלס היינס אז ער זאל מאכן די זעלבע וואס ער האט אנגעמאכט מיט ברוך מרדכי מיט זיין קעיס, מען וועט נאך צונעמען דארטן דעם אדעיעלע, אדעיעלע? הע גייט יעצט זיין א א א לויער גייט ער זיין? האהאהא ער איז אן אפגעפרעגטער מענטש ביי די אידן און ביי די גוים גלייך, אלע צייטונגען האבן אים באשמוצט. מען גייט זיך אויסלערנען, די גוד דעיס אר אווער. סאו עניוועי, סאו יעצט האנדלט זיך דא א מעשה אזוי, אז משה משוגענער פרידמאן עט בעטן דעם טשארלס היינס, און עט אים זאגן הער מיך אויס, לאז ארויס דעם, ברענג אריין דא צו אונז דעם לעיזער בערלאנד, און נאכדעם וועסטו אים ארויסלאזן, וועסטו אים באפרייען, אונז וועט דיר ברענגען עדות, אז ס'איז שקר די גאנצע מעשה, מ'עט נעמען דעם אשכנזי עט זיך ארויפשטעלן אויף א סטענד, ער גייט נאך באצאלן יענע פרייז פאר שטיין אויף דעם סטענד, שור, ס'גייט זיין דא לעבעדיג, ווארט שוין צו, כ'האב אזא הנאה געהאט, ער האט גענומען, ס'איז דא איינער מארק אפעל, ווען אונז האמער גערעדט מיט דעם טאמסן, האמער געזאגט אזוי, אונז איז נישט קיין חילוק דו צו א צווייטער,

דאס ני ס'איז נישט ני ס'איז נישט סאטמאר, ס'איז אין ניינטין טוירטי ביי סטאלין האסטו געקענט מער האבן רעכטן ווי דא, דאס איז געווען א רוצחישע רעזשים, און דער משה איז געווען זייער גוט צו אדזשאסטן די מעדעצינען פארן ברך משה'ן, און דער זעלבער האט אויך אדזשאסטעט פאר טשארלס היינס, מ'האט אים אדזשאסטעט די מעדעצינען, משוגע מטורף איז ער. יעדן געגעבן חנינה, יעדן געפארדענט, ס' ס'וועט נאך צוריק קומען, אלעס ווערט יעצט אויפגעלעבט, ס'איז לעבעדיג געווארן, עניוועי, סאו רבותי איך וויל ענק זאגן דאס איר זאלט וויסן קלאר און דייטליך, לעזער בערלאנד זוכט א פלאץ ווי צו גיין וואוינען, די גאנצע וועלט לאזט אים נישט אריין, רבותי רודף מיר אונז די פעדעפיילס,

אפווישן פון די מעפ. ס'וועט קומען א. ס'געווען אזוי, מ'האט געזאגט פאר דעם דזשאוק וואס כ'האב געזאגט אויפן האטליין האט מען איבערגעזאגט פאר קען טאמפסאן. אמאל האט מען געקענט האלטן ביי יעדן יונגל און ביי יעדן מיידל די הענט, און היינט קען מען נישט האלטן ביי זיך אין טאש אויך נישט די הענט, מ'גייט פאר דעם אויך איינזעצן אזוי שטרענג גייט ווערן. האט ער אזוי געלאכט. ער לאכט נאך יעצט. ס'געווען א קיוט דזשאוק. עניוועי. דאס איז אלטע סאקמער אזיאטישע מארמאראשע וועגן, העי זיי אים צוריק רודף'ן, א מכה ווען איך זע עני דיין וואס ער גייט אין די גאס, עני דיין, נישט קיין חילוק צו ער האט אונטערגעשריבן צו נישט, שריי איך אים נאך, דו חזיר וואס דו ביסט, וועלעכס קינד האסטו שוין מאלעסטעד? דעטס איט, אונז גיימיר זיך אנהייבן נאכצושרייען, עווענטשעלי וועט א דיין נישט קענען גיין אין די גאס אן קולות, די זעלבע וואס זיי האבן געמאכט אויף מיר און געשטעלט אלע קינדער אין פראנט פון מיין הויז, און זיי האבן אנגעהויבן צו שרייען אויף מיר, פוי! אזוי וועלן אונז נאכשרייען יעדן רב, ס'עט קומען א צייט ווען א רב עט זיך שעמען צו זאגן ער הייסט א רב, ער עט זאגן איך בין פון די סאניטעישן ענדזשענירס, איך הייס נישט קיין רב, ס'עט זיין די גרעסטע בושה. סאו עניוועי, לעיזער בערלאנד זוכט א סטאטוס ווי מען זאל אים אריינלאזן. דאס איז די ערשטע זייער וויכטיגסטע נייעס וואס איך האב, ס'איז ממש ברעיקינג נוז, איך מוז דער עולם זאל האבן אן עונג שבת, ווייל איך גיי ענק אויסלערנען דאס וואס עטץ האטס געטון דא אין ווילימסבורג מיר נאכגעלאפן און און די אלע וויקטעמס און וואס האטס געטון אין די גאנצע וועלט נאכגעלאפן היינט פייטן מיר צוריק אונז לאכמער פון ענק עטס זענטס די מיינאריטי און עטס זענטס די שמוץ די סקאם אף די ערט! דעטס וואט יו פיפל אר! רבנים מיט פעדעפיילס! ווער נאט גאנע לעט דיס העפן! דאס איז פיניש פאר עווער ענד אלוועיס! וואטש ענד סי! יעצט האב איך געוואלט זאגן נאך ברעיקינג נוז! דער גרינפעלד, דער עוכר ישראל, דער שייגעץ, דער לאו-לייף, איז דאך אזא שטיק לאו-לייף, ער האט אין דזשעפערדייזט יעצט אלע קהילות, איך האב ענק געזאגט, ס'גייט יעצט זיין לאו ענד ארדער, עטס ווייסט א קהילה טאר נישט אונטערשרייבן פאר קיין שום געלט נישט קיינעם צו אינדארסן. די גאווערמענט זאגט אזוי, איך געב דיר אוועק מיין טעקס, מענטשן ארבעטן, צאלן דרייסיג פערציג פראצענט טעקס, איך געב עס ענק אוועק, ווייל איטס איטס קאנסטראקטיוו פאר די קאמיוניטי, אבער וואנס יור אינוואלווד אין פאליטיקס נעמט מען עס צו, סא די אלע קהילות וואס האבן אונטערגעשריבן זענען יעצט אין דזשעפערדי, נארמאל דארף אונטערשרייבן א איד, אין די נאמען פון אן ארגענעזעישן, היינט זענען געווארן קהילות ארגענעזעישנס, זענען דאך גארנישט, זיי פארקויפן דאך גארנישט, סא יעצט האט עטס אויף ענק געברענגט והבאתם עליכם קללה ולא ברכה, דער גרינפעלד, ער איז א לויער דאכט זיך מיר, דאס איז זיין פראפעשן, ער האט געדארפט וויסן בעסער פון דעם, נאר ער האט געוואלט מאכן זיכער ער געווינט מיט א לענדסלייד, האט ער געמאכט אזא מין זאך אז די קהילות אליינס האבן אונטערגעשריבן, סאו יו אר אלל נאן פראפיטס רייט? אקעי, וואטש ענד סי, הע הע, די אלע רבנים וואס האבן אונטערגעשריבן, זייער נאמען זענען אב בית דין אין די קהילה וואס זיי האבן קעגן מיר אונטערגעשריבן, דעטס די ליגעל וועי טו דא איט, באט עס איז נישט געווען ליגעל ווייל זיי האבן מיך נישט גערופן, און עס איז געווען א בהמה'ישקייט, ווייל זיי האבן זיך דערשראקן פאר דעם קלאר און נאך א פאר משוגעים, אבער דאס איז דער וועג ווי מען שרייבט אונטער, אבער נישט דו שרייבסט אונטער די קהילה אליינס, סא רבותי יו קיפ פלעיאינג מיטן סיסטעם, אנפארטשענעטלי די סיסטעם איז שוין געווארן טא סמארט און זיי ווייסן פונקטליך וואס עטץ טוטס, סא רבותי איך האלט אז למשל סאטמארע קהילה אין ראדני קען מען נעמען לעיזער בערלאנד פאר רב אויך, עטץ האטס נישט קיין פראבלעם, איך מנשה פיליפ איז נישט בעסער פון אים, דער זעלבער חזיר, סא וואס א חילוק.

כ'מיין אין חיפה האט ער געוואוינט, איז ער געווען ביזי מיט כסדר מיט מיידלעך, סא האט ער זיך צוגעלאזט צו די מיידלעך, און דער גאלאנטער איז דאך אויפגעוואקסן אין א היימישן חינוך, און די תאווה האט זיך אים געשפילט, האט ער זיך צוגעלאזט צו יונגלעך, אבער ס'איז דער זעלבער נויע, פאר דעם געלט קענט איר שוין אויפנעמען לעיזער בערלאנד אין סאטמארע קהילה אויכעט, קענט זיין ביי די ארוינים, ביי די זאלוינים, מענדעלע איז נישט בעסער, שוין, יעצט קומט דער געהעריגער שיעור. א גוט יאר ס'איז ערב שבת קודש פרשת ויצא, איך האב שוין געמאכט אינמיטן די וואך א דרשה ווען קען טאמפסאן האט געווינען, נאכדעם האב איך געמאכט נאך א דרשה וואס דאס איז דער שיעור פון די וואך, אבער כ'האב געמוזט צולייגט דארטן אן עמערדזשענסי, יעצט לייג איך צו אן עמערדזשענסי צום עמערדזשענסי. כ'וויל אביסל זאגן וואס איז געווען דינסטאג ביינאכט, כ'האב ענק שוין געזאגט, דער משה משוגענער פרידמאן, איז דער האט געשיקט זיין זון ליהוא, כ'האב אייך שוין געזאגט אז ער שיקט ליהוא ווייל ער זעהט, ער האט דאך געוויסט אז ער גייט פארלירן דער טשארלס היינס, ער האט דאך ליב צו שפילן אויף אלע חתונות, האט ער געשיקט דעם ליהוא אז ליהוא זאל קומען נעכטן ווען מ'האט אויפגענומען טאמפסאן, ער האט געווינען און ער האט געזאגט זיין דרשה. בקיצור, איך האב שוין אויסגעלערנט דעם קען טאמפסאן אז טאמער קען ער נישט שפילן ראשען רולעט, עס איז אזא געים ס'איז א רוסישע געים וואס מען טראכט וואס יענער טראכט נישט וואס איך טראכט, זאג איך טאמער קענסטו נישט שפילן ראשען רולעט און טאמער וועסט דיך צולאזן מיט די סאטמארע חיות גייסטו פארלירן וועסט אויסזען פונקט ווי טשארלס היינס זיי ברענגען אראפ מענטשן אז ס'איז ממש א שרעק קודם קומען זיי זאל לאזן קאסטן זיך געלט מיט אלעם בקיצור. דער ליאו, משה משוגענעם פרידמאן'ס זון ליאו, כ'מיין ער פירט דעם איד, איז געקומען נעכטן צען אזייגער צו די גרויסע אסיפה ווי קען טאמפסאן האט געדארפט רעדן אפאר ווערטער, ס'איז אין וועווערלי סטריט, כ'מיין פייוו טווענטי פייוו וועווערלי. בקיצור, ער האט געזען דעם פרידמאן, כאטשיג די פרידמאנס האבן אריינגעלייגט זייער אסאך געלט אין קעמפעין, ווייל משה טאנצט דאך אויף ביידע חתונות, די גאנצע וואס ער האט אראפגעברענגט דעם ברך משה איז ווייל ער האט געוואוסט וויאזוי צו אדזשאסטן די מעדעצין, און ער קען טאנצן אויף צוויי חתונות. עניוועי, איז ער געגאנגען, און ער האט געשיקט זיין זון ליהו, ער האט די גאנצע צייט זיך געלעקט צו עיב דזשארדזש, אבער איך האב געזאגט עיב דזשארדזש, עיב, טאמער ביסטו זיינס א פרענד גייסטו זיין, פארן, זייער נישט גוט. וועסט אויסזען ווי טשארלס היינס, נאר נישט צוואנציג יאר ארום, נאר צוויי יאר ארום. עניוועי, איז צוגעקומען צוויי גארדס צו ליהו פרידמאן, פאר קען טאמפסאן האט געהאלטן ביים רעדן און זיי האבן אים געזאגט גיי ארויס פון דעם פלאץ דו ביסט דא נישט וואנטעד נאכדעם וואס ער האט אריינגעלייגט אזויפיל געלט מיט אלעס ער האט זיך אנגעהויבן אויסצולערנען דעם סאטמאר אזיאטישן מארמאראשן וועג און ער האט זיינע יועצים איך ווייס אסאך פון זיינע פעיד יועצים און זיי ווייסן פונקטליך וויאזוי מסביר זיין וואס דא איז פארגעגאנגען, איז די יועצים זיינע וואס זענען געווען איינגעשטעלט ביי די גאווערמענט, וואס איז געווען איינגעשטעלט ביי די טשיילד סופארט, און אזוי ווייטער. און ממילא האט ער זיך אריינגעביסן דא אין זייער א הארטן נוס, נישט סתם ווייל ער גייט זיך מיט ענק פירן אזוי ווי ער האט זיך דען געפירט אלע יארן, מי נאו ספיק ענגליש. יא, אונז האף מיר אז אם ירצה השם אברומי רובין, מ'האט אים נאך נישט געסענטענסד, טשארלס היינס האט מיט ענק אלע געשפילט קארטן, מ'האט אים נישט געסענטענסד, אונז האף מיר אז מ'וועט צוריק ארויפברענגען אברומי רובין, און דער שניצלער האט אויך געמיינט ער שפילט זיך ארום, ער וועט ווארטן קודם פליעדט ער נאט גילטי, און דא שיקט ער כסדר אונטער מענטשן זיי ווילן רעדן מיט מיר זיי זאגן ס'טוט אים לייד ס'טוט אים לייד זאג איך אים קודם טארסטו נישט רעדן מיט מיר איך זעץ אים איין, און צווייטנס וויאזוי טוט אים לייד אז ער שרייט נאט גילטי האט ער געשפילט אז טשארלס היינס וועט געווינען און ער האט. ט, פארשטייסטו מיך, אפשטופן די צייט, ביז נאכדעם וועט מען מיר געבן א סוויט דיעל. יעצט וועל איך ענק זאגן, אברומי רובין איז אין פיש, און שניצלער איז אין פיש. זאלטס מאכן זיכער אז עטס גייטס נישט די זעלבע זיבן אכט יאר אין איין צייט ווען נישט די שטאט בלייבן אן א פיש. מאכט זיכער אז ווען ער גייט אריין זאל ער בלייבן, און ווען ער וועט נאכדעם אריינגיין זאל יענער שוין האבן ארויסגעקוקט. אוי, איך האב אויסגעלערנט קען טאמפסאן דעם אלטן אזיאטישן סיסטעם, און ער קען עס, ער האט שוין אליין געפרעגט, ער האט געפרעגט נעכטן, צו היינט, ער האט געפרעגט, איך פארשטיי נישט, וואס ווילן זיי פון ראזענבערג, וואס ווילן זיי פון גערי שלעזינגער, זיי לויפן דען? ווי קומען זיי אריין? און די די זעלבע האב איך דאך געזאגט אויף מיין האטליין, איך האלט אז איינער הערט דאס און ער געבט אים איבער, ווייל זייער אסאך זאכן וואס איך זאג ער וואלט נישט געקענט וויסן, נאר ווען איינער זאגט עס אים. און דאס כ'האב אים געזאגט די גאנצע צייט, עטס נעמט זיך שלאגן מיט די ראנג פארטי, שטאט עטס זאלט ענק שלאגן מיט ברוך מרדכי'ן און אים איינזעצן, איז מען געגאנגען מען האט זיך געשלאגן מיט נחום ראזענבערג, און וואס האט עס מיט מיר? פארוואס? ווייל איך האב א האטליין? יעצט בין איך געוואויר געווארן נאך א זאך, אינסייד אינפארמעישן, ער האט נישט געוואלט זען קיין איינע פון די רבנים וואס האבן אונטערגעשריבן אויף מיין חרם, ער טענה'ט זיי זענען פארברעכער, זיי זענען דאך געהעריגע פארברעכער, זאגט ער איך וועל זיי נאך זען ביי מיר אין אפיס ווען איך וועל זיי רופן אט מיי עקספענס. ווייסט ווי איינער האט אמאל געזאגט, ער זאגט מיין ברודער ארבעט ביי די FBI, פרעגט ער וואס טוט ער דארט, זאגט ער געב עס אפאר וואכן וועסטו הערן אלע חטאים וואס ער האט געטון, וואס זיי שרייבן א בוך וועגן אים יעצט, זיי גייען אים סופינען, נו נו נו ער גייט ענק ווייזן די און די, איך האב ענק געזאגט עטס האטס נישט געטארט טון וואס עטס האטס געטון ענד איטס דזשאסט טו בעד. ער האט געזאגט אין איינע פון זיינע מיטינגס האט ער געזאגט איך ווייס נישט וואס דארף מען פון גערי שלעזינגער וואס האט גערי שלעזינגער געטוהן ראנג הי דאזענט אנדערסטענד ער האט קאאפערעיט מיט די גאווערמענט ער האט געוויסט מען האט אנגעצינדן א בילדינג און מען האט קאלעקטעט פאלש געלט הי דידנט אנדערסטענד וואס איז שלעכט מיט גערי ער פארשטייט וואס איז שלעכט מיט משה לעזער ציגעבאל וואס ער טוט נישט קאאפערעיט מיט די גאווערמענט אבער ער פארשטייט גארנישט וואס איז שלעכט מיט גערי סאו דעיס וואס עטס האט געוואלט פארקויפן מיט דעי שטותים און מיט די אלע זאכן דעיס איז געשטארבן. שטייסט יידל פערלשטיין, איך וועל רעדן באלד וועגן אים אויכעט א גאנצע אריכות וואסער א פארברעכער ער איז דער גרינפעלדס א מענטש, איך הער מ'האט אים יעצט געטראפן מיט א צוויי הונדערט פאליס בעריקעדס יעדעס מאל א רבי דארף גיין דארט ביי א שמחה צו ער דארף גיין תשליך צו ער דארף גיין כפרות שלאגן מוז מען אנקומען צו יידל פערלשטיין ער זאל דיר געבן בעריקעדס ער האט צוויי הונדערט בעריקעדס פון די פאליס וואס מ'האט יעצט געכאפט און מ'האט אים געוואלט איינזעצן איז געקומען גרינפעלד און ער האט געזאגט נא מיר נא ספיק אינגליש וואטש און סי עטס וועט עס זעהן. וועט עטס שוין זעהן מיר נאו ספיק אינגליש, דער בורשטינער רבי דארף מאכן א חתונה לייגט מען פאליס בעריקעידס, קודם האב איך געזאגט סאיז נישט גוט מזאל עס טוהן ווייל זיין טאטע איז דאך דער גנב ווען קומען דארטן די פאליס און ער העט אראפ קומען פונעם עולם העליון און די פאליס העט אים דערקענען העט ער דאך אים נאכאמאל איינזעצן סאיז נישט גוט אז מזאל לייגן פאליס בעריקעידס ברענגט פרייוועט בעריקעידס אזוי ווי ווען מען בויט א הויז מאכט מען אויך אזאלעכע בעריקעידס באט עניוועי דער בורשטינער האט נישט געארבעט א טאג אין זיין לעבן פאפא רב האט געמאכט היינט חתונה פול מיט פאליס בעריקעידס, די גרינוואלד פעמילי זענען עקזעמפט פון ארבעטן, זיי זיצן אויף קהל'ס חשבון און זיי פרעסן און זיי דעליווערן גארנישט, זיי האבן קיינמאל נישט דעליווערט גארנישט. סא וואס ט נישט איך רעד נישט אמאל דער אלטער פאפא רב יא אבער איך רעד די היינט זיינע קינדער גארנישט דעליווערט די אייניקלעך גארנישט פארשטייסט יעדער זיצט און פרעסט אויף קהל'ס חשבון און דער עולם איז קעטשינג אפ טו דיס אלרעדי עניוועי. איז זיי האבן נישט געוואלט קען טאמפסאן האט געזאגט ווער ס'האט אונטערגעשריבן אויף ראזנבערג ביי מיר איז ער א פארברעכער אזוי האט ער געזאגט ביי זיינע נאנטע מענטשן יעצט ער איז געגאנגען אויף באבוב אין קאנטרי ער איז געגאנגען אין באבובער דארטן כ'ווייס ווער דער וואס ס'פירט די קעמפ ער צוגעגאנגען און ער האט געזאגט דו ביסט נישט וועלקאם דא און געט אוט אוו היער דאס איז באבוב פאר יעצט ר' בנציון זייט דו האסט דיך אריינגעלאזט צו בעקן חזירים פארסטו אזוי ראנג, זייט דו האסט נישט ארויסגעוואלט געבן דיין אייניקל אז מ'האט אים אויך מאלעסטעט און מ'האט געגעבן דעם דייטשן א זעקס חדשים פארסטו אזוי ראנג, איך זאג דיר איך האב פשוט רחמנות ווי דו ברענגסט אונטער דיין טאטנ'ס ירושה, ממש האסט געשריגן פאר דיין נעפיו, ברענג נישט אונטער מיין טאטנ'ס ירושה, האסט געשריגן דארטן פאר דעם וואס ער איז געהארגעט געווארן אין לונדון דער גרויסער גביר, ברענג נישט אונטער, מיש דיך נישט אין א מחלוקת, איך האב דיר צו זאגן נייעס. יו אר וואן הונדערט פערסענט ראנג מיט אלעם וואס דו טוסט וועגן טשיילד אביוז. און אפילו דאס וואס דו הייסט יעדער זאל זיך אנטון שווארצע זאקן ביסט א משוגע, עס האט מיך אפגעקאלט די וואך א בחור וואס ער לערנט אין מירער ישיבה אין ירושלים, נישט געוואלט איך זאל זאגן זיין נאמען, ער האט מיר געזאגט זיין נאמען אבער ער וויל נישט איך זאל עס זאגן, און ער האט געזאגט ער איז געגאנגען ער האט געלערנט אין די ישיבה אין באבוב האט מען אים אין קעמפ משוגע געמאכט אז דער רב האט געזאגט יעדער מוז אנטון שווארצע זאקן, בקיצור האט ער געזאגט איך וויל נישט איך בין פון אן אנדערע שטוב. האט מען אים נישט צוריק גענומען דעם זמן, נאכדעם האט מען אים שוין נישט צוריק גענומען, ער האט געמוזט פארן לערנען אויף ארץ ישראל, טרעפט ער דארט נאך א באבובער בחור פון פריער, פרעגט ער אים וואס ביסטו דא, מילא איך בין דא, מען האט מיך ארויס געווארפן, מען האט מיך נישט צוריק גענומען, וואס טוסטו דא, זאגט ער איך וועל דיר זאגן דעם אמת, ער האט נישט געוויסט פארוואס מען האט אים ארויס געווארפן, זאגט ער איך וועל דיר זאגן דעם אמת, געקומען אמאל אינמיטן די נאכט די בחורים זיך גענומען מיינע הויזן און זיי האבן עס אפגעשניטן אויף העלפט. די פיס, כדי איך זאל מוזן גיין מיט שווארצע זאקן בין איך ארויסגעגאנגען. וואס ווערט מיט אונז די שווארצע זאקן? זאג באבע, ווארום מיט די שווארצע זאקן האסטו שוין אלעס געדעקט, די אלע זנות פראבלעמס באדערט דיך נישט, מען האט געקענט מטמא זיין ביי דיין אייניקל דער וואס איז בר מצוה געווארן א יאר צוריק צי ווען, און דו האסט אלעס צוגעלאזט, ס'האט דיך נישט געבאדערט? און דער גאלדען טעיסט איז אריין געקומען ביי דיר אין קעמפ און ער האט מטמא געווען א בחור און ווייסט ס'איז דא די ווידיאו און ס'איז דא איך ווייס טאטען דער טאטע האט עס געזאגט פאר א צייטונג שרייבער נאר מ'קען נישט ארויס קומען דערמיט ווייל יענער האט מורא פארן מעדזשיק ווארד וואס איז דאס שידוכים. איך בין זייער נספור איך בין זייער צובראכן וויאזוי דו פירסט דיך באבע ווארום דו ביסט נאך אליינס באגראבן חלילה דאס גאנצע חסידות זיך אזוי אויספירן יעצט איז דא א בילד וואס איז ארום געגאנגען ווי ס'זיצן די דריי מענטשן חיים לאזער, דאס איז דער לוזי וואס יחיאל האט אים מטמא געווען, זיצט ער מיט חדיאלע, מיט טשארלס היינס, און מיט אביש גרינבוים. דאס איז זייער א מיאוסע בילד, די אלע דעטס וואס זענען יעצט אריינגעקומען, די אלע וואס זענען אריינגעקומען קוקן דאס אן, דעי לוק עט איט זייער קרום, זיי ווייסן אז מונקאטש איז געווען א האר האוז, האט געהאט דריי שטאק אין תיבת נח, זיי ווייסן אז אונטן איז געווען ברוך מרדכי געשוואומען אין די מקווה, און אויפן געהעריגן שטאק איז געווען דער. בערל אשכנזי, און אויבן אויפן שטאק איז געווען אסאך. איינמאל איז עס געווען מאיר לעבאוויטש, איינמאל איז עס געווען אפילו דער גרויסער דער הונט, ווי זיין שווער פלעגט אים רופן דער הונט, דער טאוב. איך וויל דיר זאגן איין זאך, דו ווייסט וואלף זיכערמאן דו ביסט אין א גרויסע דילעמע, ווייל איך האב איבערגעגעבן פאר די גאווערמענט, סגייט ארויסקומען יעצט אין א צייטונג אויך געשריבן, אז ביי די אידן די ארגסטע זאך איז די מקווה, אזוי כאפט מען אריין קינדער רייט און לעפט, און זיי ווייסן אלע, א סרולי רובינשטיין, טורנהיים, צאלי דים, אקערמאן, אלע זענען געווארן מאלעסטעד דארט אין די מקווה, און אפילו חיים לאזער איז אויך געווארן מאלעסטעד דארט אין די מקווה. וואן דעי וועט מען ענק נישט נאר מ'וועט עס צושפארן דאס גאנצע בילדינג מ'וועט ענק מאכן לאוסוטס אז ס'עט זיך גיין געלאר. סאו וואן דעי וועט מונקאטש אונטערגיין. דער מונקאטשער רב קען זיך שוין זוכן ערגעץ דארטן אין ארץ ישראל האט ער דארט אפאר בנינים זאל זיך דארט גיין באזעצן. אזא קאראפטעד חברה'מאן דער חיים לאזער. חיים לאזער האט יעצט א פראבלעם, זיין אייניקל האט זיך גע'גט. קודם איז דא א פיקטשער געווען ווי ער קושט אין פנים, ער האגט און קושט די כלה. דעטס נאט צניעות'דיג. אפשר מעג מען עס טון, איך ווייס נישט צו על פי הלכה איז דאס אויסגעהאלטן צו נישט אבער איך גיי נישט אריין אין דעם. אבער א רבי טוט עס אין פאבליק? אלע אינגלעך האבן געזען אז דער רבי טוט די זעלבע וואס דער גוי טוט אין די גאס און אין פארק. איטס סאו אגלי. און איך האב דעמאלטס מוחה געווען. יעצט הער איך אז ער האט זיך גע'גט. צו ס'גייט זיך גט'ן מ'עט זיך נאך ארומרייסן אביסל מ'עט נעמען א דיעלע, ער קען דאך שוין מער נישט זיין קיין קרימינעל לויער, מ'עט נעמען א דיעלע מיט דעם דערשאוויץ און זיי'ן ווערן די דיווארס לויערס ווייל היינט האט מען דאך שוין נישט די צוויי רבנים דעם וואלמארק מיטן עפשטיין. און דער אמת איז אין א געוויסן וועג זעט מען אז ס'איז מידה כנגד מידה השם צלך, דער רשע דער בראשעווער האט נישט געלאזט אז מ'זאל ארויסגעבן ווער ס'איז געווען אין זיין מקווה דער דאסקאלאוויטש האט דאך מטמא געווען א בחור פון די דינובער ישיבה קעגן איבער, צאלט אים יעצט דער אייבערשטער צוריק, מען האט אים אריין געריקט, מסתמא איז עס א שניר וואס אדער האט ער חיים לוזער מאלעסטעד אדער אן אנדערער, אדער איז דער זון א מאלעסטער, אדער איינער האט אים מאלעסטעד ביי זיין טאטן אין מקווה, ער וועט זיך אויסלערנען אז עס איז נישט די בעסטע זאך צו האבן אן אייגענע מקווה און צו האבן אן אייגענע שול, עס זאל דער בראשעווער אויסלערנען. יעצט איך וויל דיר זאגן בראשעווער, ס'זאל דיך נישט וויי טון. דיין זון קען רואיג חתונה האבן, דאסקאלאוויטש קומט ארויס א יאר ארום, קען רואיג חתונה האבן. יעצט די שאלה איז נאר, אזוי ווי דאסקאלאוויטש האט דאך א פרוי, איז ער דאך אן אשת איש, און אז ער וועט גיין מיסטער דאסקאלאוויטש חתונה האבן מיט מיסטער בראשעווער רב, און די שאלה איז אז אזוי ווי דאסקאלאוויטש האט דאך א פרוי איז ער דאך אן אשת איש איז קען זיין ער טאר נישט חתונה מען דארף מברר זיין צו די געי מערידזש איז נאר פאר איינער וואס איז ער א פנוי צו קען זיין טאמער האט ער שוין אן אנדערן זכר צו ער האט אן אנדערע נקבה צו פאלט ער ארויס פון דעם איטס טו בעד בראשעווער רב קיינער האט נישט ליב צו זען יענעמס צרות אבער איר האט צוגעלאזט אז מען זאל מאלעסטן אין אייער מקוה א בחור און געהאט די ווידיאו און איר האט נישט געוואלט ארויסגעבן פארוואס ווייל איר האט געוואלט פראטעקטן דאסקאלאוויטש, נו נו, דאסקאלאוויטש האט שוין געמאכט א חורבן, כ'האב מורא דיין זון אויך האט ער געחורבן'ט, וועגן דעם גט ער זיך נעבעך. יעצט וויל איך ענק דערציילן א מעשה וועגן די קאסינאס, איך האב ענק געזאגט באמת די קאסינאס איז נישט קיין שלעכטע זאך אז מען מאכט עס, די ישיבות זאלן זיך מופן ווייטער, טעיק אוט גוד מאני און דזשאסט געט אוט אוו דער, איך מיין עפטער אלל דו קענסט נישט אפשטעלן פראגרעס פונעם גוי ווייל דו רעדסט אריין, דאס איז אויך איינגערעדט. דו טארסט נאר נישט וואוינען לעבן א קאסינא. לעיקוואוד צו אטלענטיק סיטי איז אויך בערך א האלבע שעה דריי פערטל שעה וועג, כ'מיין אונז טרעפן מער סאטמארע בחורים דארטן ווי לעיקוואודער בחורים. פארקערט דער לעיקוואודער פארט אין אן אנדערע קאסינא ערגעץ אין אן אנדער פלאץ אין א דיפרענט סטעיט אין אהייאו צו ווי. סאו די איידיע אין איז נישט זיך צו יעדע זאך זיך צו שלאגן מענטשן די קהילות קענען פארקויפן זיי זייער פראפערטי פאר מיליאנע מיליאנע דאלער. עניוועי, דער גאווערנער קומט צו צו משה דוד נידערמאן, ער זאגט משה דוד'ן הער אויס, איך מוז קאווערן מיין בודזשעט, איך מוז האבן געלט, איך מוז האבן דעי קאסינא. זאגט אים משה דוד וואס זאל איך טוהן, צוויי טויזנט יאר צוריק האט דער אייבישטער געגעבן א תורה און ער האט געזאגט מען טאר נישט, און נישט אונז האבן מיר עס גענומען נאר אונזערע זיידעס. האט זייער גוט גענפערט, נאר דער גאווערנער פרעגט איין שאלה, און משכב זכור האט נישט דער אייבישטער געזאגט צוויי טויזנט יאר צוריק? איר זעהט דאך איר זענט דאך אזאלעכע פאניס ווען איר ווילט באנוצט איר זיך מיט די תורה. ווען איר ווילט נישט, דעמאלטס טוט איר וואס איר ווילט. הי וואס ווערי אפסעט. ער זאגט, ווען אין קאטש צייטן וואלט עטץ נישט אונטערגעשריבן פאר די אלע געי וואלט איך טאקע נישט געטשעפעט ענק. אבער איך זעה דאך עטץ זענטס פאוני באלאוני. עניוועי, ער גייט צו רבי אהרן און זאגט רבי אהרן אזוי הער מיך אויס איך דארף האבן די וואוט זאגט רבי אהרן נאו פראבלעם וואס ברויכסטו מ'זאל מאכן משכב זכר? יא נאו פראבלעם מ'זאל מאכן געי מערידזש? נאו פראבלעם זאג וואס דו ווילסט. ווייל ער ווייסט דאך אז טאמער ער וועט זיין גוט וועט ער אים געבן די גרויסן בילדינג דא אויף לינטש די ניו יארק סטעיט ארמארי בילדינג און ער געבט דאך אים גרויסע שווערע מיליאנען זאגט ער דזשאסט טעל מי וואט יו וואנט גיב דיר א בלענק סיגנעטשער זאגט ער גארנישט איך וויל האבן די קאסינא זאגט ער יא קאסינא יעדער זאל מאכן קאסינא קאסינא. בקיצור, האט זיך געווארן דא א גרויסע פראבלעם, קומט אריין משה משוגענער פרידמאן און ער זאגט, רבותי ס'איז א צרה, טא אונז האמיר דאך אונטערגעשריבן אז מ'טאר נישט ארויסגעבן די קאסינא, אהרן האט געזאגט אז מ'זאל יא ארויסגעבן, איז אטאמאטיש גייט באקומען די קעמפס אהרן, איז ממילא האמיר אונז א פראבלעם איז אונטערשרייבן אז מ'זאל יא מאכן. די קאסינאס. רופט זיך אן איינער פון די קהילה ביי די מיטינג אונז האמיר עניוועי פארלוירן די קעמפ סאו וואס א חילוק צו ס'איז דארט דא א קאסינא מען קען עס נישט נוצן צו וועגן די אהרונים האבן עס. רופט זיך אן משה משוגענער איך בין מסכים אז מען זאל עס נישט קענען נוצן וועגן די קאסינאס באט איך וויל נישט אז אהרן זאל עס באקומען אונז האבן דאך א מלחמה מיט אהרן. פארשטייסט נישט? מען האט אויפגעשטעלט א פיקטישעס דאמי, מען גייט מיט אים מלחמה האלטן, יעדע זאך דרייט מען וויאזוי מען וויל, סאו יעצט איז געשען אזוי, איז יעדער מיט דעם גאווערנער אזוי, די זאלוינים האבן אויך אונטערגעשריבן אז מען זאל, זיי האבן עס אריינגעשריבן אין צייטונג, אז מען זאל וועלן יא, מען זאל מאכן די קעסינא, זעט איר אזוי, נעכטן האט מען נאך פארקויפט א תורה צוויי טויזנט יאר אלט, די זיידעס האבן עס גענומען, מען קען גארנישט טון, געי איז מותר, האמאסעקשועל איז מותר, ביי מערידזש איז מותר, און. אלעס מעג מען, פאר געלט, און אלל אוו א סאדען דו האסט א פראבלעם מיט א קעסינא, וואס דער גוי טאר נישט שפילן אין א קעסינא? וואו וואס פארקויפסטו דעי שטותא? עניוועי, עט די ענד אוו די דעי, האסטו געדארפט זאגן פארן גאווערנער ליסען, ווי אינוועסטעד סאו מעני מיליאנס אוו דאלערס, ווי וואנט טו געט אוער מאני'ס ווארט וואלט ער דיר געזאגט פיין, ס'עט ווערן אזוי שיין, קריסטי דער אין ניו דזשערסי האט עס געטון, האט ליגעלייזד די קעסינאס, און ס'שיט זיך אריין געלט פון אלע זייטן, ס'דיינע ביזנעס וואס דער גוי טוט? ווען דער ליובאוויטשער האט געזאגט מען דארף אויסלערנען די גוים שבע מצוות בני נח האט סאטמאר געשריגן מען טאר נישט, וואס איז יעצט געווארן דו דארפסט קוקן וואס דער גוי טוט? עניוועי, סאו דאס איז, מען זעהט ווי פאלש דער עולם איז, ס'איז אנבעליוועבל, ס'איז נישט צום גלייבן. יעצט דעיוויד גרינפעלד איז בייגעפאלן מען מוז אים רופן הרב דוד גרינפעלד צו ר' דוד גרינפעלד צו הרב החסיד, איך האלט מען זאל אים רופן הרב הצדיק, אזוי ערליך ווי יעדער רב איז ער. די רבנים האבן מתיר געווען משכב זכר, ער האט אויך מתיר געווען. איי דאונט סי פארוואס ער קען נישט טראגן דעם טייטל, איך האלט מען זאל אים רופן הרב הגאון הצדיק, דערס נאו פראבלעם. נאכדעם ביי די אסיפה ווי קען טאמפסאן מיט זיינע נאנטע יועצים האט זיך דורך גערעדט געוויסע זאכן, געט ער זיך א רוף אן, א מורא'דיגע זאך, ער פרעגט וואס איז מען ברוגז אויף ראזענבערג ער איז א מוסר? איך הער דאך אז אפילו א פאליס ריפארט האט מען אים נישט געלאזט ריפארטן, יעדער דריטער וויל אים איבערפארן מיט די קאר, ער גייט שוין אפילו נישט צו די פאליס ווייל זיי האבן נישט אויפגעשריבן א פאליס ריפארט, מען האט אים געשאסן האבן זיי נישט אויפגעשריבן א פאליס ריפארט, וויאזוי קען ער זיין א מסור? איך שריי דאך צו ענק די גאנצע צייט, איר זענט צודרייטע חברה, דער פיש סטאר שניצלער איז אנטלאפן און צוויי טעג שפעטער איז זיך געקומען שטעלן מיט א לויער, איך האב אפילו נישט געמוזט איידענטיפייען, מען האט מיך אראפגערופן אין ניינטי פריסינקט איך זאל אים איידענטיפייען, מען האט מיך געהאלטן דארט א שעה און אל אוו א סאדן זיי האבן געזאגט דו דארפסט, קענסט אהיים גיין דו דארפסט אים נישט איידענטיפייען ער האט אליינס אונז אונטערגעשריבן א סיגניטשער אז יא ער האט עס געטון. ער שרייט נאר ער נאט גילטי ווייל קען זיין ער איז א משוגענער. בקיצור, וואלט איך האב מסביר געווען אמאל אויפן האטליין אז דעם סיגוט'ער האט מען אדזשאסטעד די מעדיקעישן, און קען טאמפסאן ווייס שוין פון דעם, האט ער געזאגט איך בין פארטי עיט. יערס אוו עידזש און איך נעם נישט קיין מעדיקעישן, מיר העט קיינער נישט קענען אדזשאסטן מיינע מעדיקעישנס, דאס איז דאך מוישע'ס גבורה, ער האט דעם ברך משה פארפירט מיט אדזשאסטן מעדיקעישנס, און איך האלט אז ער האט פארפירט דעם אומשילדיגן דיסטריקט אטוירני. ער האט געזען ער איז אלט, ער האט אלצהיימערס, אין איין צייטונג געשטאנען אז ער האט שוין אפילו די הענט ציטערט אים שוין, ער האט עפעס א דיזיז וואס עס צושפרייט זיך אים שנעל, סאו מוישע האט דאס געוואוסט, האט ער גענומען א קעמיסט איז ער האט צוזאמגעשטעלט וויאזוי מען טוט אים, קראנק מאכן, און ער האט געמאכט א חשבון יא, און ער האט זיין זיין עבד כנעני, און ער האט מצליח געווען, שטעל דיר פאר אין די ארגסטע פלאץ אין פארק סלאופ, דאס איז די גרעסטע שונאים פאר טאמפסאן, דארט האט ער געהאט עפעס סיקסטין הונדרעט וואוטס און טשארלס היינס טרי הונדרעט וואוטס, די פיגורס זענען געווארן אסאך ארגער, איך האב ענק געזאגט ס'איז איין און זיבעציק האט ער צעהן ס'איז איין און זיבעציק ס'איז שקר, ס'האלט שוין ביי אריבער פינף און זיבעציק פאר קען טאמפסאן. יעצט למעשה איז וואס דא איז נישט צו פארשטיין איז מ'האט ארויסגעשטעלט צעטלעך אז איך בין א מסור, איך מיט גרשון שלעזינגער, פיין, יעצט איך וויל וויסן, משה משוגענער פרידמאן איז נישט קיין מסור, ער האט איינגעווייקט שולסאן, ער האט איינגעווייקט אייזיק לעפקאוויטש, ער האט איינגעווייקט זעקס און צוואנציק מענטשן, סאו אז ער האט געמעגט גיין, סאו פארוואס טאר אן אנדערער נישט גיין, איך פארשטיי בכלל נישט. משה מסור. משה משוגענער, א צודרייטער הונט. סאו ער מיינט אז זיין אלטע וועגן גייען אנהאלטן? עס גייט מער נישט אנהאלטן. איך זאג דיר זאלי איך האב הנאה דו האסט משה פאר דיין רעכטע האנט, ער'ט דיך אראפברענגען און ביידע וועט עטס גיין לעזאזל. יעצט דער גרינפעלד דער מלמד וואס האט זיך ארויסגעדרייט אזוי זיס, דא גייען ארויפקומען נאך אסאך אסאך קעיסעס, וואטש ענד סי. עניוועי איך האלט משה משוגענער פרידמאן. און שלום דייטש איך האלט עטס אז ביידע פארן אויף בערמיודע אויף וועקעישן, ער איז יעצט געפארן, ענקער גאט דער וואס האט געפייגערט טשארלס היינס איז געפארן דארטן מיט זיין ווייב, איך מיין עטס מעגטס אויכעט דארטן פארן. יעצט פון די ערשטע וואס האבן אנגעקאלט קאנגרעדזשולעיטן קען טאמפסאן איז געווען הינדי קאהן. הינדי האסט א שטוב מיט קינדער דארפסט אויך זארגן פאר די וועל-ביאינג פאר דיינע נעפיוס מיט די ניעסעס, כ'האב געמיינט אז ס'איז כל כבודה בת מלך פנימה, ווי קומסטו שנעל צו קאלן אזאלעכע. קאלס, יא דאס האט מען דיך אויסגעלערנט. נאר איין זאך, מסתמא ווייל אלס ביסט געווען אזוי פיין העט מען דיר אראפרעכענען נאך דריי יאר פון דיין ברודערס זיצן שטאטס פֿופֿציק, קען זיין מען וועט עס מאכן אויף זיבן און פֿערציק אבער ס'איז שוין נישט קיין חילוק, כ'האב דיר געזאגט נאך א יאר צוויי איז ער פיניש עניוועי, קיינער האלט נישט דארטן אויס לאנג, ער האלט נאך דארט ווי ער איז. עניוועי איך קען ענק זאגן עטס האטס אריין געביסן אין זייער א הארטן ניס, א קלוגע שרוד גיי, ער קען די אלע זאכן, ער האט דאך אויך אדורך געגאנגען, ער איז דאך פון א מיינאריטי. זיין מאמע האט געמוזט גיין זיין א פאליס לעדי צו פארדינען געלט זאלן קענען אים אויסהאלטן, ער קען דעם אלן פאליטיק בעקווארדס און פארווארדס. סאו למעשה אין א וועג בחד גיסא אין א וועג האב איך הנאה אז ס'וועט ווערן אביסל ארדענונג מיטן אייבערשטנ'ס הילף, נישט אביסל נאר אסאך, און לאידך גיסא איז א ביטערער אומגליק אז אידן זאלן דארפן דורכגיין אזאלעכע זאכן, אבער וואס, יו העוו א טשענס, יו סעטל דאון, מ'זאל זיך אויפפירן נארמאל. און אלעס וועט קומען הכל יבוא על מקומו בשלום. כ'הער זאגן אז ביי די מיטינג וואס ער האט געהאט מיט זיינע מענטשן היינט, האט אים איינער איבערגעגעבן דעם דזשאוק וואס כ'האב געזאגט אז אמאל האט מען נישט געטארט האלטן די הענט ביי יענעם, און היינט טאר מען שוין ביי זיך אויך נישט האלטן הענט אזוי שטרענג גייט'ס זיין. סאו האט ער געהאט מורא'דיג הנאה פון דעם דזשאוק, און כ'האב אים געוואלט דאס סתם זאגן. כ'האב מיך דערמאנט ווען איינער האט מיר פארציילט דאס, האב איך מיך דערמאנט ס'איז געווען א א איד האט מיך אנגעקאלט א אפאר טעג נאך ראש השנה אז ער האט זיך געקלאפט על חטא שחטאנו לפניך בשימת יד, דער זון פרעגט אים טאטי וואס איז דאס בשימת יד מ'האט געלייגט די הענט, ווי האט מען געלייגט די הענט? זאגט אים די טאטע כ'וועל דיר זאגן נאכן דאווענען, נאכן דאווענען זאגט ער אים. דו ווייסט די פרייוועט פלעצער ווי נחום ראזנבערג זאגט מען טאר נישט אנרירן? דו ווייסט די פרייוועט און ער ווייזט אויף די פרייוועט פלעצער? זאגט ער דאס איז בשימת יד כ'האב געלייגט דארטן א האנט, אויף דעם קלאפט מען זיך על חטא. עניוועי, ס'איז א גוטער דזשאוק אבער ס'איז ס'איז געווען אזא זאך. עניוועי. קען זיין דער טאטע האט עס נישט געמיינט פאר א דזשאוק, ער האט טאקע נישט געוויסט. שוין. דאס איז וואס מ'האט צוגעלייגט צום געהעריגן שיעור, און צום צולייג פונעם שיעור איז שוין דא נאך א צולייג. נישט קיין עמורדזשענסי, ס'איז א שיעור. יעצט לאמיר גיין צום געהעריגן שיעור. רבותי, ס'איז ערב שבת, פרשת ויצא, ס'איז נאך היינט בעיסיקלי מיטוואך, אבער איך מאך שוין דרשה, און איך וויל קודם זאגן חסדי השם כי לא תמנו כי לא כלו רחמיו, דער אייבערשטער האט אונז געהאלפן, מען האט זיך געשלאגן אז מען זאל פטור ווערן פון אזא דר'ערד-ליגער ווי טשארלס היינס, א מענטש וואס האט אומגליקליך געמאכט גאנץ ברוקלין, ער האט אומגליקליך געמאכט די אידישע קאמיוניטי, ער האט גענומען געלט, יוסף דוד קרויס פון משמרת הצניעות האט מיר געזאגט מיט זעקס יאר צוריק, שלאג דיך נישט מיט אונז ווייל דו האסט א פראבלעם, טשארלס היינס איז אויף אונזער פעיראל, האב איך אים געזאגט כ'האב געמיינט ער האט געארבעט פאר די גאווערמענט, זאגט ער יא אבער ער ארבעט פאר אונז אויך. ער איז געווען אן אלטער אויסגעוועפטער שייסער די לעצטע פאר יאר. ער האט מסתמא האט ער געהאט אלצהיימערס אויכעט, ער האט שוין נישט געפירט אלע רשעים ארום און ארום האבן געפירט דארטן, און ער האט אומגליקליך געמאכט אידישע קינדער מיט נעמען געלט, און ער האט געמאכט אז יעדער זאל באקומען א סוויטהארט דיעל, ער האט געלאזט יעדן וואקן, ער האט געטון צוויי זאכן, ווער ס'איז נישט שולדיג געווען דעם האט ער איינגעזעצט, און ווער ס'איז שולדיג געווען האט ער געלאזט וואקן. ער האט געארבעט אינאיינעם מיט דעם אדיעלע וואס ער איז א לויער, און מ'האט געמאכט זיכער אז ברוך מרדכי'ט געווינען. די גאווערמענט האט פארגעסן אריינצוגעבן עפעס א וויכטיגן צעטל דעמאלטס מיט דעם אשכנזי, ס'איז אלץ באלאוני געווען די גאנצע זאך. ואנה אני בא, ווי קומען אונז אריין? איך בין געגאנגען צו הענע ווייט, כ'האב איר אלץ געזאגט ס'איז דא דא די מורא'דיגע פראבלעמען, האט זי מיר געזאגט, כ'האב געהאט דארטן א מענטש וואס איז געזעסן לעבן מיר, האט זי געזאגט, געב ארויס מיין נאמבער, און ווער ס'האט א פראבלעם זאל מיך קאלן, זי איז אזא ליגנער, דער שר השקר איז א מפיל קינד קעגן איר. א טאג שפעטער קאלט זי מיך אן און זאגט, וואי דיד יו גיוו אוט מיי נאמבער, זאג איך איר, האסטו מיר נישט געזאגט אז איך מעג עס ארויסגעבן, איך האב איר אפילו געזאגט, וויאזוי קען איך עס ארויסגעבן, ס'וועלן דיך דאך קאלן צענליגע וויקטימס, זאגט זי, דאונט ווארי, אייל טעיק קעיר, איי העוו סעקרעטעריס, זי איז אזא בלאפער, כ'האב איר געשיקט מענטשן, האט זי געזאגט. ט, מאך א שווייג, דו'סט נישט קענען טון שידוכים און ס'לוינט זיך דא נישט, ס'דא א פאנד וואס יעדע דיסטריקט אטוירני האט אז טאמער ס'געשעהט א רעיפ אדער וואס איז זיי האבן אויכעט דעם פאנד, זיי האבן עס קיינמאל נישט געוואלט נוצן, כ'ווייס נישט וואס ער האט געטון מיט דעם פאנד צו ער האט געוואלט ווייזן אז ביי אים איז סעיף די קאמיוניטי, ס'איז ממש איז א א ס'איז געווען דא ממש א שטח הפקר פרי פאר אלל יעדער האט געקענט טון מיט אונזערע קינדער וואס מ'האט געוואלט. און קיינער האט נישט מורא געהאט ווייל מ'האט געוואוסט סוף כל סוף מונקאטשער רב, משה משוגענער פרידמאן, די אלע מענטשן האבן אן אינוועין, ממילא האבן זיי נישט געפילט אז מ'דארף דא עפעס פאררעכטן. דער אלטער אזיאטישער מארמאראשער וועג, זיי האבן אלץ געדארפט ווען טראכטן, און טאמער אמאל העט עס ארויסקומען, און טאמער, און נישט געמאכט א חשבון פון גארנישט, זיי האבן געטון וואס זיי האבן געוואלט. עניוועי. ס'האט אונז דער אייבישטער געהאלפן וואס קודם פון דעם לאו לייף זעמער פטור געווארן, יעצט דארף מען ווייטער בעטן דעם אייבישטן אז אזוי ווי ער האט אנגעהויבן אונז צו העלפן זאל ער אונז ווייטער העלפן און מען זאל אים נישט טרייפא מאכן פאר געלט, מען זאל נישט אנהייבן צו ווייזן וואס אונז קען מיר אלץ, וויפיל געלט אונז זעמיר ווילינג צו צאלן פאר זנות זאל אנהאלטן, איז במילא זאל אונז דער אייבישטער ווייטער געבן כח אז אונז זאמער קענען מאכן. אויסצומעקן גאנץ זכר עמלק וועמיר אונז נישט קענען, דאס איז א מלחמה לשם בעמלק מדור דור, נאר ויחלש יהושע את עמלק, דאס זאל מיר אונז קענען טון, זאל מיר קענען אביסל מחליש זיין די קליפה פון עמלק, ווייל ס'איז דאך שוין געווען ממש אוט אוו קאנטראל. יעצט, כ'האב געוואלט זאגן א קליינעם געדאנק, אז מען קוקט זיך אום וואסער הצלחה מ'האט געהאט, אסאך מאל זיץ איך און איך וואונדער מיך, רבונו של עולם, דו געסט א מורא'דיגע הצלחה, ווער געט עס פאר מיר? נחום ראזנבערג, בין נישט דער גרעסטער תלמיד חכם אין שטאט, נישט דער גרעסטער רב אין שטאט, וואס איז דאס אז דער אייבערשטער געט מיר אזא געוואלדיגע הצלחה אז ס'זאל קענען גוט פירן, אז מ'זאל קענען די חזירים אראפברענגען פון זייער שייגעץ שטיק? וויל איך ענק זאגן א מורא'דיגע זאך וואס כ'האב באקומען עטליכע טעקסטס, נישט נאכדעם וואס ס'איז שוין געווארן אז טשארלס היינס האט פארלוירן,

הונדערטער און הונדערטער קינדער ליידן. דאס איז וואס דא איז געשען. די קינדער האבן זיך גענומען רעדן, נישט נאר זיי דערציילן ווער עס האט זיי געטון און וואס מען האט זיי געטון, נאר זיי דערציילן אויכעט אז זיי בעטן דעם אייבערשטן אז די אלע רשעים וואס זיי העלפן צו אז די פעדאפיילס זאלן וואקן אין די גאס, זאל זיי דער אייבערשטער אראפנעמען פון די מעפ. מורא'דיג וואס דא גייט פאר. נאכדעם האט מיר נאך איין טאטע געשריבן.

הונדערט און נײַן. איך זאג די מאטעמאטישן נאמבער ווייל די ליטווישע זאגן קוף טעס. און ביי אונז איז עס קיף, סאו איטס וואן או ניין. דאס קאפיטל האט ער געזאגט צען מאל. רבותי ס'גיסן זיך טרערן פון אלע אידישע קינדער פון אלע אידישע הערצער ס'כמעט נישט דא איין בית שאין שם מת ס'נישט דא איין שטוב ווי ס'נעבעך נישט דא פארגאסן בלוט אומזיסט. איך האף יעצט מיט דעם נייעם דיסטריקט אטוירני וועמיר אונז קענען מאכן. אז מען זאל קענען געבן העלפ פאר די וויקטימס ווייל די גאווערמענט געבט העלפ נאר טשארלס היינס האט עס באהאלטן אדער האט עס גענוצט פאר זיין קעמפעין מאני אדער פאר קול צדק פאר אלע שטותים נאר דער וויקטים זאל נישט קריגן די העלפ ווייל ס'זאל נישט ארויסקומען אדער האט ער עס סתם נישט געגעבן אדער ער האט זיך געפילט העי ליסן איצט האמיר א סעיף קאמיוניטי יעצט צ'ארלס היינס האט געזאגט זיין דרשה און ער האט געזאגט ער האט קריטיק אויף טאמסאן פארוואס ער האט אים נישט צוריק געענטפערט זיין טעלעפאן, פארוואס זאל ער דיר ענטפערן זיין טעלעפאן, ער האט אים באליידיגט א גאנצע צייט, ער האט מיט דיר גארנישט, דו האסט פארלוירן גיי ארויס. באט עניוועי, ער האט געזאגט ער האט א לאנגע לעגעסי פון זיין א פראסעקיוטער און ער איז אויך געווען אין די פייער דעפארטמענט, אלעס איז גוט געוען ביז ער האט נישט אנגעהויבן צו נעמען דאס אידישע געלט. דעמאלטס האט דען הי מעסט אפ, און ער האט לינקע חברים, דער אדעיעלע א לויער, א לינקער שבלינקער, ס'איז גנבים גזלנים, זיי ווילן זעהן ברוך מרדכי זאלן זיין אין די גאס, און יעצט וועט מען זעהן אויב מ'עט לייגן פרעשור אז ער זאל אנהייבן נאכאמאל צו פראסעקיוטן די אלע קעיסעס ווי טשארלס היינס האט געגעבן א סווידהארט דיעל, איטס נאט רייט. נאכדעם האט טאמסאן האט אויך געזאגט א דרשה, ס'איז געווען אין וועווערלי סטריט, ער האט געזאגט פארוואס ער וויל זיין אין ברוקלין, דערציילט ער אז זיין מאמע האט געמוזט מאכן אליין פרנסה אין די סעווענטיס, און זי האט אנגעטון א פאליס יוניפארם, דעמאלטס האט מען געזוכט פאליס, און זי איז געגאנגען צו די ארבעט יעדן טאג, און זי האט אויסגעלערנט אירע קינדער זאלן זיין פיפל אף רייטשעסנעס. ער זאגט זי האט אנגעטון די יוניפארם נישט אין סטעישן נאר אינדערהיים, קודם ווייל ער האט געוואוינט אין א פאבליק פראדזשעקט, האט ער מורא געהאט, אזוי האט מען געוויסט אז די מאמע איז א פאליס לעידי, האט מען עס נישט מורא געהאט, און נאכדעם איז דא נאך א זאך. ווייל זי האט געהאלטן אז א חלק פון פאטראלן די שטאט הייבט אן פונדערהיים, ער האט איר זייער באדאנקט, און ער האט באדאנקט דעם אייבערשטן אז ער האט אים געגעבן אזא קוראדזשעס מאמען, און פון דארטן האט ער זיך אויסגעלערנט אז מען דארף סטראגלען און האסלען, און ער האט געזאגט אז דאס וואס מען האט געשאסן א קינד, פון א יאר אלט אין בעדפארד סטיי אפאר וואכן צוריק, ער גייט נעמען זייער שטרענג די גאן סיטועשען, און אויכעט ער גייט נעמען שטרענג זייער אסאך זאכן, ער האט פארדאמט מוראדיג טשארלס היינס פאר די אלע פאלשע ארעסט וואס ער האט געמאכט, ער האט געהאט מענטשען וואס האבן געשלאגן, געסטראשעט, ער האט געטון וואס ער האט געוואלט. ער זאגט מ'עט עפענען יעצט אלע קעיסעס און מען גייט מאכן זיכער אז קיינער זיצט נישט אין תפיסה פאר גארנישט. און נאכדעם גייט מען עפענען אלע קעיסעס און מאכן זיכער אז די וואס מ'האט ארויסגעלאזט פאר פעיוואריטיזעם גייען צוריקגיין. ער האט אויך געזאגט א מורא'דיגן סטעיטמענט. ער האט געזאגט דעם טעם פארוואס ער האט געוועלט צו זיין דיסטריקט אטוירני אין ברוקלין, ער איז געווען א פראסעקיוטער אין מאנהעטן, פארוואס איז ער געקומען קיין ברוקלין? ווייל דער קאלער פונעם פעיס פון א שווארצן. זאל מען נישט אראפקוקן ווייל ער איז א שווארצער און מען זאל אים פארדאמען ווייל ער איז א שווארצער און אים איינזעצן ווייל ער איז א שווארצער. ער וויל אויפהייבן דעם קאלער אף די פעיס פון די שווארצע אז ס'זענען וואוילע מענטשן, זאל מען זיי נישט חושד זיין און טעראריזירן און אזוי ווייטער. שוין, דאס זענען געווען זיינע ווערטער, אז עטס ווילטס קענטס עטס עס הערן איך וועל עס ארויף לייגן סיי מיסטער טאמפסאן און סיי מיסטער טשארלס היינס דער בלאפער דער לאולייף, איך וועל עס ארויף לייגן מערצעשעם אויפן בלאג, האלטס אן דא וועטס עס באלד קענען הערן. בקיצור, ס'טוישט זיך, די זאכן טוישן זיך, מיטן אייבערשטנ'ס הילף, אז מ'וועט אנהייבן א נייע ווערטשאפט, נישט דא מער, עטס זענטס מער נישט גוט מיטן DA, עטס האטס נישט מער קיין ווארט ביי אים, און קומטס נישט וויינען צו אים. און אז מ'עט טאטשן א קינד עט מען גיין אין דזשעיל, און נאכדעם עט זיין א לאוסוט אויך, צו לאוסוטס טויג ער אויך גוט, ס'איז געקומען דא איינער פון יוראפ ער איז געווען די פרעזידענט פון די מאנעטערי פאנדס ער האט געהאט ביליאנס אוו דאלערס אונטער זיך פון די וועלטס געלט, און ער האט געהאט נאך א זאך אז ער האט נישט געדארפט לויפן צו זיין פריים מיניסטער אין פראנקרייך אין פרענס. ער איז געקומען פון פראנקרייך, ער האט געהייסן הענס שטראוס, ער איז א איד, און ער איז געקומען ביינאכט דא איז ער געווען אין א האטעל, ער האט גערעיפט א שווארצע, צו ס'איז געווען קאנסענט איך ווייס נישט, בקיצור זי האט געטענה'ט ס'איז געווען א רעיפ, מ'האט אים אפגעהאלטן, מ'האט אים געוואלט איינזעצן, למעשה האט מען אים נישט איינגעזעצט ווייל ער האט דאך געשריגן קאנסענט אז זי האט געוואלט. אבער ער האט איר באצאלט, ס'איז געווען א סיוויל לאוסוט פון די צענדליגע מיליאנער דאלער, כ'האב ענק שוין אמאל מסביר געווען אז דער חילוק איז פון א סיוויל לאוסוט ביז א קרימינעל, ביי קרימינעל דארף עס זיין ביאנד עווערי ריזענעבל דאוט, און ביי סיוויל מער נישט זיין. אפילו דו זאגסט אז ס'איז געווען קאנסענט, זי האט געוואלט, און זי זאגט ס'איז געווען א רעיפ, נו, אויף געלט העט מען מאכן א סעטלמענט, באצאל. און אז עס איז געווען א מולטי מיליאן דאלער לאוסוט. מיסטער טאמפסאן איז געווען דער לויער, און ער האט עס געווינען. סאו בקיצור טויג ער צו דעם אויך ברוך השם, יעצט דארף מיר אונז בעטן דעם אייבערשטן אז ס'זאל אלעס זיך גוט פירן און ס'זאל נישט זיין קיין רשעות אויף כלל ישראל, הלכה בידוע שעשו שונא ליעקב זאל נישט אזוי ווירקן, ווייל ווילאנג דער אייבערשטער זעט אז אונז וויל מיר ס'זאל זיין מיט יושר העט ער אויכעט אונז העלפן, טאמער ער האט געזען אז טשארלס היינס האט יעדן געלאזט וואקן, ס'איז א דזשאוק דא געווען אז ברוך מרדכי וואקט, שטעל דיר פאר. אזא דזשאוק, אונז דער אייבישטער געטריט השם צלך, און דעם איז די גאנצע קאמיוניטי אין דער ערד. עניוועי, ס'בויעט זיך צוריק אויף, כ'האב ענק שוין געזאגט. דער גערער רבי, ר' אברהם מרדכי האט געטראפן דאס ערשטע מאל דעם בעלזער רב אין ירושלים נאכדעם ווען ער איז ניצול געווארן פון די מלחמה, האט ער אים געזאגט אזוי, וויינען אויף א חרבן וויינט מען אויף יענעמ'ס חרבן, אן אייגענעם חרבן וויינט מען נישט. מען פיקסט עס צוריק, זאגט ער, הייליגער בעלזער רב, מ'האט אייך געלאזט לעבן פון הימל, איר זאלט צוריק אויפשטעלן די בעלזער חסידות, און היינט קיין עין הרע קוקט וואס בעלז איז, נישט די גאנצע קרעדיט קומט פארן היינטיגן בעלזער רב רבי ישכר דוב, עס קומט אויך פאר רבי אהרן, ער האט עס צוגעשטעלט, סא די זעלבע דא אויך, אונז גיימער פראבירן צוריק צו שטעלן די אידישע קאמיוניטי, נישט צו וויינען, פארגעס, וואס איז געווען איז געווען. מ'גייט צושטעלן א נייע קאמיוניטי. יעצט כ'האב געוואלט זאגן נאך א זאך, איינער פון די מענטשן וואס איז געווען זייער אינוואלווד אין די וואוטס ווען ער האט געווינען, דער מיסטער טאמפסאן איז צו אים צו און האט אים געזאגט קאנגרעטשולעישאנס, מזל טוב, איי האופ יו וואונט לעט אס דאון, זאגט ער איי וואונט, דאונט ווארי, און דער אנדערער זיין דער וואס האט. אויפגעגעבן צו לויפן, עיב דזשארדזש האט מיר געזאגט, איך האב אים אויך געזאגט קאנגרעדזשולעישאנס ווייל ער וועט דאך זיכער ווערן יעצט דעפיוטי אדער וואס, דעפיוטי, האב איך אים געזאגט קאנגרעדזשולעישאנס, האב איך אים געזאגט זאלסט וויסן, יו העוו ע מישאן פראם גאד, זאגט ער מיר, ראביי, איי נאו. ענד איל טעל יו וואן טינג, דער וויל בי נאו פעדאפיילס אן די סטריט, טראסט מי. שוין, יעצט דארף מען בעטן דעם אייבערשטן אז ער זאל האלטן ווארט. ווי האט סאטמאר רב געזאגט? סאטמאר רב האט געזאגט עפעס א איד האט זיך באקלאגט, ער האט געוואלט יענעם איד פאר א מחותן, יענער האט נישט געוואלט, א מעשה בוידעם, האט דער רבי געזאגט אזוי, א שידוך וואס ס'איז נישט געווארן. זאלסטו קיינמאל נישט וויינען דערנאך, און א שידוך וואס איז יא געווארן זאלסטו בעטן דעם אייבערשטן טאג און נאכט אז ס'זאל מצליח זיין. זעלבע דא אויכעט, אונז בעט מיר דעם אייבערשטן אזוי ווי דו האסט אונז אנגעהויבן צו ווייזן אז דו ביסט נישט מיט די שקצים מיט די רבנים, אז דו ביסט מיט די וואס זיי שלאגן זיך פאר קדושה און טהרה, אזוי ווי דו האסט עס אנגעהויבן זאלסטו עס ענדיגן אויכעט, מען זאל זען ווי ס'ווערט א קלין קאמיוניטי וואס דאס וועט צוברענגען די ביאת המשיח. יעצט לייג איך ארויף קודם כל טשארלס היין'ס דרשה ווי ער גיבט איבער אז ער האט פארלוירן און מיסטער טאמפסאן איז זיין סוקסעסער, און דא האט עטץ די דרשה אריגינעל.

אוי, כ'האב מיך יעצט דערמאנט פון קאסובער חזר, איים גאנא הענג ראביי ראזענבערג אן א היי טרי, וואס? דו שייגעץ טמא וואס דו ביסט. עניוועי, יעצט וויל איך אייך געבן די דרשה פון מיסטער טאמפסאן, אויף ענגליש. יעצט, זיין דרשה האט זיך נישט אויפגעכאפט ביז ממש די לעצטע מינוט, ס'פעלט אפשר א מינוט צו א מינוט און א האלב. יעצט הערטס עס אויס, דאס איז מיסטער טאמפסאן'ס דרשה אז ער קומט אריין און פארוואס ער האט געוואלט זיין אין ברוקלין.
פרעיען דעט וואן דעי ווי וואלד העוו א פיוטשער, ענד מיי מאדער ליטערעלי פוט הער לייף אן די ליין טו גיוו אס דעט פיוטשער, ביי ביקאמינג א ניו יארק סיטי פאליס אפיסער וועי בעק אין ניינטין סעווענטי טרי, ענד ביקאמינג וואן אוו די פירסט ווימען טו גאו אן פאטראל אין די היסטערי אוו דיס סיטי. איי רימעמבער עז א ליטעל בוי סיען מיין מאדער פוט אן הער יוניפארם, הער פאליס יוניפארם, עט די האוס, ענד גאוינג אוט טו פאטראל די סטריטס אוו ניו יארק.

יעצט כ'האב געוואלט זאגן נאך א שטיקל זאך וואס איז פארגעגאנגען ביי די וואלן ס'איז געווען דער רשע גרינפעלד דער שייגעץ דער טמא מטומא ער האט געוואלט געווינען האט ער געטוהן אלע שייגעץ שטיק וואס מ'האט נאר געקענט בקיצור ס'האט מיר איינער פארציילט אז ער איז געפארן מיט א ווען צו פראפאגאנדירן אז מ'זאל וואוטן פאר דער וואס לויפט קעגן מיסטער גרינפעלד ווייל ער האט פשוט געהאלטן ס'איז א חילול השם. דער וואס איז געלאפען קעגן אים געהייסען חיון, איז למעשה איז איינער וואס דער מיסטער גרינפעלד האט אים אריינגעשטעלט אין א פאליטישען אפיס, ער הייסט יודל פערלשטיין, ער האט צוגעקוקט אלעס וואס גייט פאר, ער האט אפגעשטעלט די אלע טראקס, ער האט געהאט די שומרים אונטער זיך און נאכדעם די פאליס, און איינער האט מיר געזאגט וואס מען האט אים. ער האט געפארן, ער האט געדרייווט אזא טראק אז די פאליס אליין האט אים געזאגט, ער פרעגט אים וואט דיד איי דא ראנג יו סטאפ מי, זאגט ער איים נאט אין קאמענד, איטס דעיוויד גרינפעלד דעט גיווס אס די ארדערס, שטעל דיר פאר ווי אונז זעהן מיר אויס, דעיוויד גרינפעלד געט ארדערס פאר די פאליס, איך בעט יענעם ער זאל עס גיין טעסטיפייען אין פראנט פון א קאורט. דעוויד גרינפעלד דארף גיין זיצן אין דזשעיל פאר אזאלכע ארדערס, און אזאלכע יודל פערלשטיין'ס טארן אויך זיך נישט דרייען אין די גאס. באט עניוועי, לאמיר זעהן וואס ס'עט זיין. זיי כאפן נישט אז ס'איז א נייע מענעדזשמענט, האופינגלי מיטן אייבישטנ'ס הילף. יעצט, דאס איז געווען די היילייטס וואס איך האב צוגעלייגט, יעצט קומט א געהעריגע שיעור, די שיעור פון די וואך. א גוט יאר, ס'ערב שבת קודש פרשת ויצא. באמת נישט ערב שבת איז היינט איז מיטוואך נאכמיטאג נאר אזוי ווי איך געב דאך דעם שיעור אויף שבת זאג איך שוין ס'ערב שבת ביי הבדלה געפין מיר אז אז ביז דינסטאג געהער נאך צום פריעריגן שבת און מיטוואך געהער שוין צום נעקסטן שבת וועגן דעם זאגט מען לכו נרננה ביים יום ווייל מ'זאגט אן פארן איד גייסט אהיים געב פארן ווייב עפעס געלט זאל קענען איינקויפן אויף שבת עניוועי. ס'איז געווען דעם דינסטאג ביינאכט, דאס הייסט דינסטאג איז געווען די וואוטס און ביינאכט איז געווען אז ס'איז אריינגעקומען קען טאמפסאן דעם אים, אונז האמיר געוואלט ער זאל אריינקומען ווייל אונז האלט מיר אז טשארלס היינס מיט סאטמאר מיט מונקאטשער האבן אונטערגעברענגט די גאנצע אידישקייט. דער מונקאטשער באצאלט אזא ביטערע פרייז, קודם איז ער דער עלטסטער רב פון בארא פארק און פון די קלוגסטע רבנים אין בארא פארק, און מסתם פון די גרעסטע מיליאנערן אין בארא פארק, ער האט נאך געקויפט ריעל עסטעיט אין בארא פארק ווען אונז האבן נישט געגלייבט דערין, און ער האט ער נעבעך דעם זוהן חיים לוזר האט ער געשריגן יחיל! ער האט געמיינט אויף יחיאל ברוינער האסט מטמא געווען מיין לוזי! און ער האט אים נישט ארויסגעווארפן, מען מעג ווייטער, שאור, מען מעג, פארקערט ער איז מקרב אלע חזירים. יעצט הער איך נעבעך אז זיינס אן אייניקל דעם מונקאטשערס גט זיך אפאר וואכן נאך די חתונה, געטון זעהר א רייכן שידוך, ביידע צדדים זענען רייך, פארוואס גט מען זיך? הע פארוואס? איי בעטשא דאלערס טו דאונאטס, אדער נאכדעם ווייל מען האט מטמא געווען. יחיאל האט מטמא געווען זיין לוזין, איז זיין לוזי געווארן א נואף? דעטס די פירסט טינג דעט דעי דו, דעי טעיק אוט דעיר פעין, און קען זיין געטאטשט די אייגענע קינדער אויכעט, הו נאוס, איך גלייב שוין היינט אלעס, אדער קען זיין אן אנדערער האט אים געטאטשט אין מונקאטש, מונקאטש איז דאך געווען א שטח הפקר פאר אלע חזירים, האט אים דער אייבערשטער באצאלט, דו לאזסט מיינע קינדער זאלן זיין הפקר, איך וועל דיר באצאלן מיט דיינע קינדער, ס'איז אנבעליוועבל, מען דארף נאר דערגיין, קען זיין מען וועט נישט אויסזאגן גראד וועמען, ס'וועט אנהייבן צו לייקענען, מ'וועט מאכן א מעשה, א בוידעם. אבער עט די ענד אוו די דעי, ס'האט צוטוהן מיט טשיילד מאלעסטעישן. כ'האב ענק שוין פארציילט א גוטן דזשאוק אמאהל ס'איז געווען דער פערלשטיין ער האט געהאט די באס קאמפעני, זיין טאטע איז געווען דעם מונקאטשער רב'ס הויז בחור, דער מנחת אלעזר, איינמאל איז געווען עפעס א געוואלדיגער הושענא רבה, אזוי ווי ביי אונזער הייליגן רבי'ן האט מען עס אויך געהערט, דער רבי פלעגט טייטשן הושענא למענך אלוקינו, הושענא, האט ער געזאגט א תורה, און אזוי ווייטער, אבער נישט אויף יעדן עקסטערע. ער האט געזאגט דא און דארט, דעמאלטס איז געווען א הושענא רבה וואס מונקאטשער רב האט אלעס אויסגעטייטשט אויף די ציונים, נאכדעם ווען ער האט געענדיגט פלעגט מונקאטשער רב אריינגיין אין זיין צימער און האט אלעס אפגעשריבן, ער איז דאך געווען א גרויסער שרייבער. און דער פערלשטיין בחור געט א פרעג מונקאטשער רב, רבי דאס יאר האבן מיר אונז טאקע גארנישט געזינדיגט, אלעס זענען די ציונים טאקע שולדיג? מונקאטשער רב האט זיך אויפגערעגט ס'איז געווען א באטל טינט, אמאל פלעגט מען שרייבן מיט, די טינט איז געווען אויפן טיש און מ'האט געהאט אזא פעדער, האָט עס אײַנגעטונקט. האָט מונקאַטשער רבֿ אים געגעבן אַ גיס דעם גאַנצן באָטל טינט אין פּנים. און ער איז געווען גאַנץ יום-טובֿ, די צווייטע טעג, שמיני-עצרת, שמחת-תּורה, איז ער געווען אין גאַנצן בלאָ, ווײַל ס'דויערט טעג און וואָכן ביז דאָס גייט אַראָפּ פֿונעם מענטש. יעצט למעשה בײַ אונדז אויכעט. איך וויל נישט זאָגן, אַז יעדער גט איז מאָלעסטעישאָן. ווען נישט, וועט מען מיך, עטס וועטס מיך גיסן בלאָע טינט אין פּנים. יעדער גט איז מאָלעסטעישאָן? ניין. ס'איז דא אמאל וואס מ'פארשטייט זיך נישט, ס'איז דא אנדערע זאכן, ס'איז דא פיזיקעל קראנקייטן, אמאל איז יענער א מענטל דיסטורבד פערסאן, נו א ביי רעבעס איז דאס נישט קיין פראבלעם, מען נעמט עס עני קאסט עני פרייז אבי ס'איז א רעבישע אייניקל, עניוועי, ס'איז דא אנדערע פראבלעמס אויך אין לעבן, אבער כמעט ניינטי פראצענט האט עס צו טון מיט מאלעסטינג, געווארן מאלעסטעד, און מען קען נישט נעמען מעריד לייף, אבער נישט אייביג זאגט מען עס אויס גראד. עניוועי, יעצט לאמיר צוריק קומען דא. סאו, דער מיסטער טשארלס היינס האט זיך געלאזט איינרעדן פון סאטמאר אז ער קען ווייטער געווינען, ער דארף נאר לויפן. און זיי האבן אים צוגעשטעלט דאס געלט אויכעט. יעצט ס'איז געווען מענטשן זיי האבן מיך אנגעקאלט, און וואס איז צו טון אז ער זאל געווינען? זאג איך אים, הער אויס, ער קען אזוי געווינען ווי איך. פונקט ווי איך ווען איך לויף נישט קען איך נישט געווינען, קען ער נישט געווינען. ער לויפט אויף א ריפאבליקען טיקעט. קיין נארמאלע ריפאבליקען האט אים נישט אינדארסט, און זיי האבן נישט מיט אים גארנישט, הגם ער איז אלע יארן געלאפן אויף ביידע טיקעטס, אבער ער איז דאך א דעמאקרעט, ער איז ארום געגאנגען אין גאס זאגן ער איז א דעמאקרעט, יעדער דעמאקרעט האט געלאכט, די דעמאקרעטס האבן אים נישט אינדארסט, זיי האבן אינדארסט מיסטער טאמסאן, איך האב געזאגט יעדן ער קען נישט געווינען, נאו וועי. טשארלס היינס קען געווינען און יעדער האט געלאכט מ'האט נאך געטשעפעט א גאנצן טאג יעדע פינף מינוט האט איינער געקאלט נו האסטו געהערט ווער ס'האט געווינען? שוין געווען אזוי צוגעוואוינט צו די טשעפעריי אז עס איז געקומען מ'האט שוין געווינען טאקע און מ'האט שוין אנאונסט אז ס'איז סעווענטי טו טוירטי אדער סעווענטי וואן טו טווענטי ניין האב איך געמאכט א האט לאך איך זאגט רבותי זעט ווער ס'האט געווינען טשארלס היינס. א דזשאוק געווען, יעדער האט עס געוויסט ס'איז א דזשאוק, נאר פארקערט די שונאים האט עס נאך מער וויי געטון, ער מאכט נאך חוזק פון אונז אויכעט, אחד בא לגור קודם באזעצט ער זיך דא און נאכדעם וישפוט שפוט, ער מאכט נאך חוזק, ס'איז גוטע נייעס, עניוועי, דאס דארף זיין, מען דארף זיך פון דעם זייער אסאך אפלערנען, וואס דא איז געווען, קודם דארף מען זיך אפלערנען אז. די סאטמארע חברה די האבן זיך אלץ איינגערעדט זיי האבן א בלאק וואוט א בלאק וואוט עטס האטס גארנישט עטס זענט א עטס זענטס א מלכות בלא תגא עטס זענטס א מלכות אן א הערשאפט אן א רעגירונג און אן א קרוין און אן א קעניג עטס זענטס סתם א פעיפער טייגער ס'גייט נישט וויאזוי עטס ווילטס עטס האטס געמיינט עטס קענטס פירן עטס זענטס אליינס צו'הרג'עט צווישן ענק אויכעט. אבער דאס איז נישט דאס וועגן דעם האט עטס פארלוירן ווייל דעמאלס ווען ס'איז געווען מיין פרשה איז געווען דעמאלס מענדל אמסטערדאמער האט ער געזאגט ווי קען איך אינטערשרייבן מיט מענטשן וואס זענען קעגן מיין טאטן די רוב מענטשן דארטן זיי האבן דאך אראפגעברענגט אהרן און ווען נישט דער דער דער משה ש דער ר' צייך פרידמאן און ער נעמט נאך צו דארטן זיין בעלזן חצר דארטן מיט פרידמאן באטשי מיט די אלע אנדערע זיי האבן דאך אראפגעברענגט אהרן. סאו בקיצור, זאגט ער ווי קען איך אונטערשרייבן, זאגט אהרן ניין ניין שרייב אונטער, אין די זאכן ארבעט מען אונז אינאיינעם, ס'טייטש אזוי אז ס'זאל זיין זנות און מיר אונז ארבעטן אינאיינעם, ווי אר אלל פאר זנות, און ממילא האט ער אונטערגעשריבן מיט מענטשן וואס ער האט קיינמאל ווי נישט געטארט אונטערשרייבן. סאו בקיצור עטס גייטס ענק אויסלערנען, עטס זענטס נישט קיין בלאק וואוט, עטס זענטס גארנישט, און אפילו ווען עטס האטס א בלאק וואוט, אין ברוקלין וואוינען באלד פֿיר מיליאן מענטשן, וואס שפילט א ראלע צען טויזענט וואוטס? וואס שפילט א ראלע? ארייט נישט יעדער וואוט, ס'איז דא עלטערע מענטשען, ס'איז דא נישט קיין סיטיזענס, כ'פארשטיי די אלע זאכן, אבער וואס שפילט א ראלע ענקער וואוט? אמאל ווען ברוקלין איז נישט געווען אזוי באזעצט, דעמאלטס האט דאס געשפילט א ראלע. די פארטא ריקא מיטן שווארצן האבן אינגאנצן נישט געוויסט וואס דאס הייסט וואוטן, ביז מארטין לוטער קינג האט זיי אויסגעלערנט אז דאס גייט אייננעמען ענק די גאנצע אמעריקע, עטס וועטס נאכאמאל ראנען די קאנטרי. זיי זאגן עניוועי ביי יער טווענטי טוירטי פייוו וועט גאנץ אמעריקע רעדן ספאניש ווייל די ספאנישע האבן נישט קיין מורא צו מאכן קינדער זיי האבן נישט קיין פראבלעם און זיי לעבן דאך אויף וועלפער און זיי האבן נישט קיין אויסגערעכנקייט ער מאכט קינדער מיט איין שיקס ער פארליבט זיך מיט א צווייטע לאזט ער זי איבער ס'איז דאך א צערלאזענע וועלט קוקט ווי שיין אידישקייט איז טאמער איינער האט נעבעך א קראנקע פרוי ליידט און ער ליידט און ער ליידט און ער וועט נישט אויפגעבן די פרוי ווייל ער ווייסט ס'איז דא קינדער אינוואלווד ער וויל נישט דעמעדזשן און ספוילן די קינדער. דאס איז א איד? א גוי? היינט מיט איינעם און מארגן מיט א צווייטן, סאו למעשה זיי מאכן אן קינדער כחול אשר און מען זאגט אז ביז טווענטי טוירטי פייוו וועט מען אין גאנץ אמעריקע די אפישעל לענגוויטש וועט זיין ספעניש, מער נישט קיין ענגליש. סאו האבן די מצריים זיך געזארגט, והיה כי תקראנה מלחמה ונוסף גם הוא על שונאינו ועלה מן הארץ, די זעלבע גייט דא זיין, עניוועי, אבער לאמיר צוריק קומען דא צו אונז וואס אונז האמיר אנגעהויבן, למעשה איז אזוי, היינט איז ברוקלין זייער זייער א סאפיסטיקעיטעד בארא, און די יעדער ווייסט וואס זיינע רעכטן זענען, פון דאקטער מארטין לוטער קינג האט די שווארצע אויסגעלערנט וואס זייערע רעכטן זענען, און די פארטא ריקערס ווייסן וואס זייערע רעכטן זענען, זיי האבן איין טאג אין יאר האבן זיי ווי ס'איז דא פארטא ריקא דעי, זיי האבן נאך נישט אויפגעגעבן פארטא ריקא, זיי ווילן נישט ס'זאל געהערן אונטער אמעריקע, און זיי קומען דא און זיי נעמען וועלפער, אה, יעדער טוט וואס ער קען ווי מ'קען כאפן א דאלער. סאו למעשה סאטמאר דארף זיך אויסלערנען, יו דאונט און א בלאק וואוט ענימאר און אפילו ווען יא, איטס נאו ביג דיעל היינט, סאיז אזוי ווי דו דארפסט קויפן א קאר און סקאסט צוואנציג טויזענט דאלער און דו האסט נאר פינף דאלער דעטס אלל יו העוו, יור א לאט אוו מאני שארט טשעינדזשד. און אויסער דעם האט עטס א פראבלעם ווייל דער עולם האט אנגעהויבן צו זעהן אז מקען זיך נישט פארלאזן אויף די פירער פון די קהילה, זיי קענען וועהלן פאר א מענטש ווי דוד גרינפעלד וואס ער איז א תועבה'ניק, צו זיי קענען אינדארסן ביל דיבלאזיאו וואס ער זאגט קלאר אז ער איז פון די געי חברה, און זיי קענען אים לאזן אז מ'זאל פאר אים וועהלן. אמאל האט מען זיך פארלאזט אויף די קהילה ווייל מען האט דורך געטשעקט וועלכן קאנדידאט מען געט די געוויסע סמכות אז מען זאל פאר אים וועהלן, היינט איז דאך ווער ס'באקומט דאס געלט דעטס אלל דעט דעי קעיר, אגודת ישראל, די OU, אלע רבנים, ס'איז א דזשאוק די גאנצע זאך. סא דאס זענען די זאכן וואס סאטמאר דארף אנהייבן צו פארשטיין, דער עולם האט פארלוירן טראסט אין אלעם. איך האב גערעדט יעצט דא, ס'איז געווען עטליכע אינגעלייט זענען געפארן אויף ארץ ישראל, פרעג איך זענט סאטמאר אינגעלייט, וואס פארט עטס אויף ארץ ישראל, פארט איינער וועגן א שידוך פארשטיי איך, פארט ער אדער האט משפחה, עטס האטס דאך אלע משפחה דא, זאגט מיר יענער, איך וויל דיר זאגן, זיי האבן דאך נעבעך נישט געקענט דעם דברי יואל אויב זיי ווייסן נישט וואס פאר א מלחמה עס איז געווען בימיו, איטס אנבעליוועבל. זאגן זיי, דער רבי שרייבט אין ויואל משה אז די ציונים און מען געבט זיי חיזוק מיט דעם וואס מען פארט און ממילא טאר מען עס נישט טון. זאגט ער, אונז זעמער אלע געווען ביים כותל. אזוי דער זיידע איז געגאנגען צו די כותל מערבי שבת דאווענען, און אויפן וועג האט מען צוגעשפארט דא קען מען נישט גיין דא קען מען יא גיין, יעדער גמוזט האבן א תעודת זהוי, זאגט ער זיי זאגן דאך אונז שוין ווי צו גיין און ווי נישט צו גיין, זיי ברויכן נישט אונזער חיזוק, און דער אמת איז זיי ברויכן שוין נישט זיי זענען אויך אויסגעוואקסן די קינדערישע שיך, זיי האבן שוין נישט קיין מורא היינט, אז מען פראטעסטירט נעמען זיי נקמה, ס'איז שוין היינט נישט דאס וואס אמאל. און אויסער דעם האבן זיי געזען ווי פאלש די רבנים זענען געווען מיט די אלע זאכן, זיי האבן אליין געגראבן טויט און געזאגט יענעם אז מען טאר נישט גראבן, סא היינט פאלגט שוין נישט דער עולם קיינעם, און דאס איז די גוטע צייט, ווי אזוי האט ירמי' הנביא געזאגט, לא נתקררה דעתו, ער איז נישט געווארן בארואיגט ביז ער האט געזען דעם פסוק ויריבו הנערים עם הזקנים. וואס וואס וואס איז ער אזוי נתקררה דעתו געווארן? זאגט דער הייליגער רבי, ער האט געוואוסט אז די דורות זיינען אויף א שוואכן מצב, אבער ס'וועט אלץ זיין אפאר יונגע וואס וועלן זיך צוריקשלאגן, און דאס האט כאטש נישט געלאזט אז יעדער זאל זינקען, ווען ס'זאל זיין אפ טו, איף איט וואלט בי אופ טו סאטמאר און די אלע אנדערע אידישע ארגאניזעישאנס, די וואוטן פאר די נידריגסטע אויף די נידריגסטע אין בארא פארק איז געווען צעטליך איבעראל אונטערגעשריבן אלע קהילות כמעט און ת י קהילות און מוסדות התורה אונטערגעשריבן אז זיי וואוטן פאר ביל דיבלאזיא און דעיוויד גרינפעלד די צוויי מנובלים פון די שטאט און אלעס איז איז מותר קודם כל זיי טארן דאס נישט טוהן ווייל זיי קענען פארלירן זייער נאן פראפיט זיי קענען פארלירן דעם גאנצן טעקס סטעטוס נאר זיי כאפן נאכנישט ס'איז אויך פון די זאכן כיון דדש דש מען טיטשען נאכדעם וועט מען באצאלן א פרייז. פונקט ווי ס'וועט מען באצאלן א פרייז פאר סעקשועל אביוז וואס מען האט באהאלטן. און נאכדעם דארף מען זיך אויסלערנען נאך א זאך פון די וואלן. מען דארף זיך אויסלערנען אז א איד מאכט דעם אין די וואלן, זיי ווייסן פונקטליך פון וואו ס'קומט און פאר וועם מ'האט געוואוט, און אז מען לאזט עס און די אידן ווייזן ארויס אז זיי האבן נישט קיין מורא פאר די תורה, פאר אידישקייט און פאר מאראל, איז עס זייער זייער ביליג, און אזוי ווי ס'איז זייער ביליג איז עס א חילול שם שמים, שטעל דיר פאר, דער רבי האט אונז געלערנט אז מען ווארפט אריין א קאלפי אין ארץ ישראל ביי די וואלן, איז עס אזוי ווי מען האט געווארפן א שטיין פאר די עבודה זרה מרקוליס, און דא איז געווארן אלעס א היתר, דא מעג מען, דארט טאר מען נישט, אונז מעג מיר אלעס, און דאס איז א גרויסע פראבלעם, מיר האבן נישט קיין מנהיגים וואס זיי לערנען אונז דעם אמת, און זיי זאגן אונז וואס צו טון, און נאכדעם דארף דאס מאכן א גרויסן לימוד פאר אונז, אז אונז האמיר נישט די מנהיגים, יעדער מוז דעקלערירן אז ער איז א מנהיג ביי זיך אין שטוב, ביי זיך אין שטאט, און אז מענטשן טוען וואס מען טאר נישט, אפילו רבנים, זאל מען מאכן א סטאפ. נאכדעם לערנט עס אונז נאך א זאך. אונז לערן מיר יעדעס יאר נאכאמאל מיט אברהם אבינו אין די אלע אונזערע תפילות ביים דאווענען און אויכעט ראש השנה יום כיפור, אלעס איז אברהם אבינו, נסיונות, יצחק, נסיונות, יעקב, די וואך הייבט זיך אן ויצא, הייבט זיך אן די מעשה פון נסיונות, וויאזוי צער גידול בנים די אבות האבן געהאט.

זעה איך אז אונז זעמיר זרע אברהם יצחק ויעקב און איצט מוז מיר מאכן זיכער אז אונז לעב מיר אפ צו פאר צו פון ווי אונז קום מיר פון וועם אונז שטאם מיר איז במילא איז זייער וויכטיג אז אונז זאל מיר מאכן זיכער אז אונז באק מיר עס אריין אין אונזער הארץ און דעיס דארף מיר אונז וויסן דער אייבישטער פארלאנגט פון אונז מסירות נפש פון אזוי ווי פון אברהם. און אזוי ווי פון יצחק כ'האב געזען אין א ספר שטייט פארוואס איז געווען די צענטע נסיון איז געווען די קינד, די עקידת יצחק איז געווען די לעצטע נסיון, פארוואס? ווייל מענטשן וועלן טון פאר זיך ס'וועט זיי נישט הארן גארנישט אבער פאר די קינדער ווילן זיי נישט וויי טוהן. זאג פאר א קינד כ'וועל כ'וועל דאס נישט טון, דאס נישט, ווייל כ'ווייס איך טו וויי פאר מיינע קינדער. סאו פאר זיך קען א מענטש אמאל מעמיד זיין בנסיון, בנסיון מיט אלעם, אבער פאר זיינע קינדער האט ער זיך אנגענומען. נאר דער אייבערשטער זאגט אים, געב מיר דיין זון יצחק'ן, וואלט זיך געדארפט ווען אנהייבן א שטיקל יא, ניין, און. איי אברהם אבינו איז געזעסן אין תפיסה פינף און צוואנציג יאר ווען ער איז ארום געגאנגען זאגן אז ס'איז דא א באשעפער מ'האט אים אריין געווארפן אין קאלכאויוון מילא פאר זיך אבער פאר די קינדער וויל ער נישט איז כדי ס'זאל נישט זיין דער מידת הדין זאגן יא רבונו של עולם פאר זיך האט ער מקריב געווען לאמיר זעהן צו דו הייסט אים אין זיין זון אז ער זאל עפעס טוהן פאר קינדער טוט מען שוין טוט מען אסאך זאכן וואס מ'וואלט נישט געטוהן און מ'טוט נישט אסאך זאכן וואס מ'וואלט געטוהן האט דער אייבערשטער געזאגט פאר אברהם אבינו קח נא את בנך את יחידך והעלהו לעולה. כאָטש ער האָט נאָך נישט געהאַט דעמאָלט קיין קינדער אויך נישט, ס'הייסט, עס וואָלט נישט געקענט מקוים ווערן כי ביצחק יקרא לך זרע, האָט אברהם אבינו געזאָגט אַז דער אייבערשטער זאָגט אָן אַ חשבונות, דאָס איז עס, דאָס דאַרף אונז לערנען, דאָס דאַרף אונז לערנען רבותי, דער האָט מורא צו רעדן ווייל די שוויגער האָט געהאַנגען וועש אין לאָדיין אונטער די זעלבע זון ווי יענעמס קאזין, און דער רעדט נישט ווייל ער האט מורא פאר שידוכים, דער האט מורא פאר אסטרעזעישן מ'וועט אים לייגן אין חרם, רבותי עטס מוזטס אנהייבן צו פארשטיין אז דער אייבישטער פארלאנגט א מסירת נפש און אז עטס וועטס נישט געבן קיין מסירת נפש דעמאלטס וועט עטס נישט אנקומען אין ערגעץ און אז עטס וועטס מאכן חלילה מ'זאל ווערן פאר די אלע משחיתים זאלט איר וויסן איר נעמט צי כלל ישראל'ס גלאנץ, כלל ישראל'ס שיין, כלל ישראל'ס מסירות נפש, זיי האבן זיך אלע יארן מוסר נפש געווען אין אלע גלות'ן, און דא איז עס ממש גארנישט, דא איז עס נאר אויף אזויפיל, דו זאגסט איך קען נישט וויילן פאר א קאנדידאט וואס ער איז א משחית, דעטס אלל איט איז. סאו אז מען האט געטאטשט דיינע קינדער האט יעדער געדארפט ארויסקומען. משוגענע שטאט, מען מאלעסט דיינע קינדער, דו ווייסט אז ס'איז אמת. און וואס געשעט עט די ענד אוו די דעי? גארנישט! מאכט א שווייג פון גאנצן עסק. פארוואס? ער האט מורא שידוכים אדער מען וועט אים ארויסווארפן. וועלכע ארויסווארפן? וועסטו גיין ערגעץ אנדערש צו גארנישט? און נאכדעם אז ס'וואלטן זיך צאמגענומען ערנסטע מענטשן גענוג און נאך וואלט מען ארויסגעווארפן די אלע שקצים און מען וועט זיי עווענטשעלי ארויסווארפן. סאו דאס לערנט ענק אויס רבותי, אן מסירת נפש גייט גארנישט, און טאמער האסטו מסירת נפש קוק וואס דא איז געשען, זיי האבן געהאט מיליאנען דאלער, זיי האבן געגעבן דעם טשארלס היינס וואס ער האט נאר געוואלט, בעיסיקלי האבן זיי אים גענומען פאר א כפרה הינדל ער זאל לויפן, זיי האבן אים געגעבן געלט, און נאכדעם אז ער האט נישט געווינען וועלן זיי לאכן פון אים, און אז ער האט געווינען וועלן זיי זיין ביי די ווי מען זאגט די יושבים ראשונה במלכות.

אז טשארלס היינס האט געקאלט קען טאמפסאן און קען טאמפסאן האט אים אפילו נישט געענטפערט. יעצט למעשה אין דעילי נוז איז דא איינער דער ארן יניב האט אויך ארויסגעשיקט א טוויטער און ער מאכט שלום צווישן די אלע שיטות ער זאגט ס'איז נישט אמת ער זאגט אזוי איינער פון טשארלס היינס מענטשן האט אנגערופן קען טאמפסאן אז ער וויל מיט אים רעדן א האלבע שעה ארום א האלבע שעה ארום האט שוין טאמפסאן טאקע טעלעפאנירט ווייל דאס איז שוין געווען נאך די עלף אזייגער נייעס און ממילא עס איז נאך די עלף נייעס האט ער שוין גארנישט צו רעדן מיט אים ער האט אים געוואלט כאפן פאר די עלף נייעס טשארלס היינס זאל ארויפגיין אויף די נייעס און זאגן הא הא כ'האב פארלוירן בקיצור ער האט עס געמאכט גוט ער איז שוין אפגע'שחט'ן ער איז שוין גארנישט מער זיין קאראפשען איז שוין ארויס איבעראל אין אלע צייטונגען. און ער פילט נאך אז ער דארף נאך פירן א פאליטיק מיט יעדן איינעם. עניוועי, ס'איז דא, כ'האב געליינט אין די צייטונג, כ'ווייס נישט פונקטליך, אז דא איינער פון די קעטשאפ סופלייערס האבן זיך צוקריגט מיט איינעם מיט די מעקדאנעלדס, ווייל איינער ווער ס'פירט מעקדאנעלדס איז אמאל געווען די סי אי או פון עפעס אן אנדערע קאמפאני, א קאמפעטישן, בקיצור האבן זיי אפגעזאגט די גאנצע קעטשאפ. סאו ס'איז נישט קיין פראבלעם, היינס וועט אים קענען געבן וויפיל קעטשאפ ער וויל, סאו האמיר נישט קיין פראבלעם, דער מענטש איז א אויסגעפראסקעטער עקע, ער וועט נאך מסתם דורכגיין נאך אסאך אינטעראגעישן פון די עף בי איי אויכעט אויף די אלע קעיסעס, ווייל אונז האף מיר אז ס'גייט זיך אנהייבן נאכאמאל ברוך מרדכי'ס קעיס, אונז האף מיר ס'גייט זיך אנהייבן נאכאמאל די קעיס פון די אשכנזי'ס וואס זיי האבן געזאגט ליגנט אויפן סטענד, אונז האף מיר אז אלעס גייט צוביסלעך צוריק קומען אין פלאץ, די אברומי רובין סווידהארט דיעלס, דאס אלע זאכן גייט צוריק קומען אזוי ווי עס דארף צו זיין און אייבערשטנס הילף. יעצט איינער פרעגט מיך מיט וואס א רעכט האסטו צו מסר'ן דאס דאך אלעס מסירה דאס איז מסירה זאג איך אים רבי איך וויל דיר ענטפערן צוויי זאכן קודם כל אז דו וועקסט דיך אויף יעצט אז ס'איז מסירה איז ביסט דאך א דזשאוק ווייל אונז האמיר דאך שוין געהאט דאס אלעס דורך געגאנגען און ס'איז דא גרויסע רבנים גדולי הדור וואס זיי שרייבן אז ס'איז נישט מסירה. און צווייטנס וויל איך דיר זאגן א זאך, דו האסט א פראבלעם מיט מיין מסירה, זאג מיר מיט דיין פלייש וואס דו עסט איז כשר, ס'איז אלעס נבילה טריפה, ווען אונז האמיר געזאגט אהרן'ן אז דיין פלייש איז טריפה האט ער געלאכט פון אונז, קומען עפעס א ליטווישער איד פון לעיקוואוד און האט אים געוויזן ס'איז פול מיט צומת הגידין, לויפט ער היינט ארום שרייען רבותי אַכט און דרײַסיק פראצענט איז צומת הגידין, דו שייגעץ דו, ווען אונז האמיר דיר געזאגט האסטו דאך געלאכט דריי פיר יאר. נאכדערצו. נאר וואס יעצט ווייל ער וויל האקן זלמן לייב איז געווארן א צומת הגידין שרייט זלמן לייב פיין דער ווייץ וואס די עסט פסח איז אויך טרייף סאו בקיצור לאמיר דיך פרעגן דאס פלייש וואס די עסט איז נישט כשר רייט שוין די האסט נישט קיין ברירה די מיזט עסן לאזטו דיך וואויל גיין די מצה פסח איז אויך נישט כשר ריכטיג ביזט אן ארויני איז זלמנ'ס מצות טרייפה און ביזט אהרן'ס מצות טרייפה קומען די צודרייטע זלמן לייב די תירוץ. און ער האט געזאגט ברבים אז ווער צום שווער און ער האט די מצות פון זיין אהרן דארף מען עס אראפ נעמען פון טיש, שייגעץ וואס דו ביסט, אראפ פון טיש? מען דארף עס פארברענען, אדער כופה עליו כלי ווען ס'איז יום טוב, ס'איז דאך חמץ גמור, ס'הייסט אראפ נעמען פון טיש? יעצט פרעג איך אים ווייטער, דו פארשטייסט אז דאס פלייש איז נישט גוט? די מצה איז נישט גוט, די גיטין זענען דאך אלע פסול, איז דאך יעצט ארויסגעקומען, נאך א מזל אז די יונייטעד סטעיטס גאווערמענט האט איינגעזעצט די צוויי רבנים, ווייל ווען נישט וואלט מען ווייטער געזאגט ס'איז גוט, סאו די גיטין זענען אויך נישט גוט, די מקוואות זענען זיכער נישט גוט, איך שלאג מיך ארום סיי מיט די גרויסע מקווה יו עס עי, זיי האבן נישט קיין געהעריגע רבנים, און די אלע וואס זיי טוען ירמי' כץ האב איך געזען האט געגאסן א מקווה ער איז געזעסן אין בארא פארק אין כולל און ס'האט זיך געגאסן א מקווה לעבן א נורסינג האום אין קאליפארניע סאו איך פארשטיי נישט סאו די מקווה זענען אויך נישט כשר ר' מאטעלע האט א מקווה וואס איך האב געזאגט קלאר ס'האט געזאגט ווער ס'האט עס געבויעט ער האט עס געמאכט אן אמבטי גדולה ווי א כלי בתלוש. מיך האט ער ארויסגעווארפן, איך האב אפגעקאלט ר' מאיר בראנדסדארף, ער האט מיר געזאגט אז נחום ראזענבערג איז גערעכט, און מען זאל שוין בויען א נייע מקווה, עס האט געדויערט א שטיקל צייט ווייל דער עולם האט עס אויפגעהערט צו נוצן, האט מען אנגעהויבן צו בויען א נייע מקווה, מען האט שוין געבויעט, אט די מקווה איז אויך פסול, האמיר נישט קיינער ווער ס'נעמט קער אויף קיין שום ערנסטע זאך. טאמער איז דא איינער וואס ער לויפט ארום און מאכט מקווה'ס איבער די גאנצע וועלט און ער נעמט נישט קיין געלט און ער פארעכט מקווה'ס און ער לייגט צו זיין אייגן געלט, דאס בין איך ברוך השם. איז געגאנגען איצעלע פומפ און האט ארויס געגעבן א צעטל אז ס'איז אלע טרייפה. דעמאלטס אין מאנטריאל. און דא האט ער אנגעארבעט דעם גאנצן חרם אויכעט, ער מיט משה משוגע'ן און פרידמאן. סאו למעשה האמיר אונז פראבלעמס אין אלע זייטן פון אידישקייט. מיטן חלב איז געווען פראבלעמען. מיט די קלף האב איך געפירט א מערכה שוין צען יאר צוריק ביז דער גרעסטע קלף אימפארטער וואס האט געברענגט קלף פון דזשעפען אן א הכשר האט געמוזט נעמען א הכשר. וויפיל ס'ווערט? איך מיין אז גארנישט, ווייל ער מוז נישט אריינגיין אינעם וועירהאוז, ער קען דראפ שיפן די אלע פעלעכלעך פון ערגעץ אנדערש. יעצט אפילו ווען איך האב געזאגט מען זאל נעמען א הכשר אויף פעלעכלעך, דאס הייסט אז מען וויל מאכן ספר תורות תפילין און מזוזות, האב איך דעמאלטס זיך אריינגעלייגט אין די פרשה, האט מיר איינער געזאגט אז ס'איז נישט מעגליך צו האבן א הכשר דערויף ווייל דאס גייען ארום סוחרים און זיי קויפן דאס ביי פלעצער ווי מען שעכט אדער ווי מען הרג'עט בהמות, ס'מוז נישט זיין. ס'דארף נישט זיין מן המותר בפיך, אבער ס'מוז נישט זיין אז ס'איז כשר, ס'מעג זיין פון א טרייפה אויך, פיין. פארן ארום אפאר סוחרים, און זיי גייען ארום אין די אלע פלעצער ווי ס'איז דא בהמות, און ווי מען שעכט, ס'הייסט ווי מען סלאדערט, נישט ווי מען שעכט, און זיי פארן ארום און זיי קויפן צוזאמען, קויפט מען אין דייטשלאנד, עס קויפט מען אין די גאנצע וועלט, יעצט ווען נישט דאס וואס איך זאל זיך פארלאזן אויף די סוחרים, אז זיי געבן דיר קושיות ווייסטו אויך נישט פון וואס זיי נעמען עס, צו זיי נעמען עס מן המותר בפיך צו נישט. און ס'איז נישט אזא גרויסע אינדעסטרי אז מ'זאל קענען מיטשיקן א משגיח איבעראל. איז למעשה די ענד אוו די דעי די הארבסטע זאך אין אידישקייט וואס דאס איז לייגן תפילין יעדן טאג און עולה זיין לתורה, און שרייבן ספרי תורה, וואס דאס איז א מצות עשה דאורייתא. די הארבסטע און די שווערסטע זאכן אין אידישקייט האבן נאך היינט נישט קיין הכשר מיט דעם וואס מ'האט שוין איבערגעדרייט די שטאט אז ס'זאל האבן א הכשר האט עס אויך נאך נישט קיין הכשר. ס'קען נישט האבן א געהעריג הכשר. ס'קען נאר האבן א הכשר ווען איינער טוט אויסארבעטן אין א פאבריק. געוויסע פארמעט קען עס האבן א הכשר צו ס'איז כשר צו נישט, אבער פון ווי די שטיק פעל קומט איז כמעט נישט דא קיין מציאות אז ס'איז דא א הכשר, אזוי האבן מיר געזאגט די גרויסע סופרים יארן צוריק, דאס קענסטו נישט דורכברעכן, א איד פארט ארום אין טשיינע קויפט איין דא אביסל פעלעכלעך דא אביסל פעלעכלעך, כ'מיין וואס קענסטו טון? פון דעם מאכט מען די תפילין און מזוזות און הו נאוס וואט ווען ענד ווער. סאו דאס זענען די אלע זאכן וואס אונז זעמער אזוי צוריקשטעליג. יעצט, טאטשן קינדער טאר מען נישט, מען הרג'ט אוועק די קינדער, ס'איז א מורא'דיגע קריים. אויסער דעם וואס ס'איז אסור על פי תורה ווייל דו ביסט א איד, איז משכב זכר איז בסקילה אדער בכרת טאמער ס'איז נישטא קיין בית המקדש, הוצאת זרע לבטלה איז א געוואלטיגער איסור, ס'איז מיתה בידי שמים, ער ואונן. אפילו די גרויסע ער ואונן זענען געווען קינדער פון יהודה'ן, ס'האט גארנישט געהאלפן, אזוי זאגט דער זוהר הקדוש, סא די אלע זאכן זענען געוואלטיגע איסורים, און דאס ווילסטו אז מען זאל לאזן אז מען זאל עס טון פאר די קינדער, און דו האסט א פראבלעם, וואס איז דער היתר? ווייס איך זאל דיר זאגן, כ'האב נישט קיין היתר. כ'האב יא, נאר איך גיי מיט דיר רעדן דעם אלטן סאקמער אזיאטיש מארמאראשער שפראך. לאמיר זאגן אז כ'האב נישט קיין היתר, לאמיר זאגן ס'איז אסור על פי תורה. נו, דאס איז דיין גאנצע זאך ווי דו הייבסט אן און דו לאזט אויס? און וואס איז מיט די אלע אנדערע זאכן? דאס הארט דיך נישט. פארוואס גייסטו נישט פרעגן אהרן פארוואס מעגסטו זיצן ערכאות? פארוואס פרעגסטו נישט זאליקא'ן פארוואס מעגסטו זיצן ערכאות? פונקט ביי מיר האסטו דאך אנגעטשעפעט אז דאס איז אסור, דאס הייסט מסירה, און דאס מוזטו אונטערברענגען? דאס איז ענקער שפראך. יו העוו סעלעקטיוו ליסענינג. מען לאזט אז אלע בחורים זאלן מזנה זיין מיט מיידלעך, מען לאזט זאלן זיין אויף דראגס, און ס'איז אלעס איז מותר על פי תורה? מען לאזט אלעס מ, ס'איז דא אבארשענס, ס'איז דא מען אדאפט קינדער צו גוים, מען ווייסט אפילו נישט ווי מען אדאפט עס, אבי מען מאכט א שווייג, אלעס איז מותר, דו האסט איין פראבלעם אז ס'איז דא אן ענין פון א מסירה? ס'איז אנבעליוועבל, און איך וויל פארשטיין. מ'האט געלייגט א חרם מיט א איסור אויף נחום ראזענבערג, וואס האט ער דיר געטון? פארוואס לייגסטו נישט קיין חרם אויף אהרן און זלמן לייבן אז זיי זענען ערכאות? דער סיגוטער איז געווען א קלוגער איד נאך אלעמען. ס'געווען ר' משה אריה פריינד איז געווען זייער א תמימות'דיגער איד, ער האט געהערט אז יאסל וואלדמאן ברענגט אונטער סאטמאר האט ער געזאגט מ'וועט נעמען גרויסע שווארצע לעכט און מ'וועט לייגן א חרם. האט דער סיגוטער געזאגט ניין ניין ניין טו דאס נישט טו דאס נישט דעם טשעפע נישט. כאטשיג יאסל איז געווען זיין בלוט שונא. און קומען דא אפאר ראצערס, אנגעפאנגען מיט זאליקא'ן, דעם סיגוטער'ס זון, ער לייגט חרמות, חרמות לייגט ער. סא עטס גייטס ענק אויסלערנען איין זאך, עטס האטס נישט קיין פאוער, דער עולם איז נישט אינטערעסירט פון ענק צו הערן, קיינער וואוינט נישט אין ווילימסבורג ווייל דו הייסט סאטמאר, קיינער שיקט נישט אין די תלמוד תורה ווייל דו ביסט סאטמאר, וואס סאטמאר האט געקענט רעיפן אונזערע קינדער, שלמה הערצאג זיצט נאך ווייטער אין סאטמאר, פרויען האבן מיך אנגעקאלט ווען ס'איז געווען מיידלעך האט ער זיך געטאטשט בהוד יפיה, נאר ער האט א קלוגן וועג עס צו מאכן, איז דאך נישט קיין סאקמערער, אים האט מען דאך אריינגעברענגט פון נייטרא, זאגט ער האט ער געגעבן אזא פראסק אויף די דדים, אבער דאס איז געווען טאטשינג, דען דער וואז נאו ריזען וויי מען שלאגט א מיידל אויף די דדים. ס'איז א שאנדע וואס דא גייט פאר. סאו האט ער א פראבלעם מיט נחום ראזענבערג? געלייגט אין חרם? הא, אהרן זלמן לייב מעגן גיין אין ערכאות זיי זענען נישט אין חרם זיי טרעטן אויף די תורה. דוד גרינפעלד ברענגט אריין אלע זנות פראגרעמס און יעדער לויפט אים נאך אז ער איז נאך גאר דער וואס ער העלפט אונז ארויס. אים האט מען נישט געלייגט אין חרם. יחיאל בראנער האט מכשיל געווען טויזענטער קינדער, ברוך מרדכי לעבאוויטש האט מכשיל געווען טויזענטער קינדער, די זענען נישט אין חרם, די מלמדים וואס וואס זיי טאטשן היינט ארייט זיי ווארפט מען זיי שוין ארויס, אבער די אלע פינף זעקס יאר וואס מען האט זיך ארומגעריסן מלמדים האט מען נישט געלייגט אין חרם, דער וואס האט געטאטשט נעבעך דער יאסל קאלקא האט געטאטשט דארטן א יונגל און זיין טאטע האט מען ארויס געווארפן פון לעיקוואד פאר גארנישט דעם האט מען נישט געלייגט אין חרם דעם קאלקא און דעם פעטער זיינעם יהודה קאלקא האט מען אויך נישט געלייגט אין חרם סאו דאס גייט ענק אויסלערנען ענקערע חרמות זענען אויך גארנישט ווערט דער עולם לאכט דער עולם לאכט דאס אלעס און ממילא איטס אידער יו גאנא סטרעיטען אוט אדער עטס פארלירט די יוגענט. דאס איז דער גרויסער חורבן, מען פארלירט ממש די יוגנט, די יוגנט האט נישט קיין, זיי האבן נישט קיין וועג, קיין הדרכה, נישט נאר ביי די אונזערע, ס'איז ביי די ליטווישע אויך דאס זעלבע, דער עולם איז צומישט, פארוואס דארף דער איד וואס זיין זון האט מען געטאטשט דער יאסל קאלקא פארוואס דארף ער וואוינען אין דעטרויט מישיגען, פארוואס האט מען אים ארויסגעווארפן, געווען פון די חשוב'סטע רבנים דארט, א מורה הוראה, א מגיד שיעור, א רעדנער. פארוואס? און ווי מער עטס צומישט דעם עולם פארלירט עטס מער און מער דעם עולם, און דער עולם הערט שוין היינט גארנישט אויס, און דאס דארף ענק די אלע וואלן צו ווייזן, די וואוטס האט ענק געוויזן, מען האט געזאגט פאר קען טאמפסאן אז מען הייסט וואוטן פאר אים, מען האט געלייגט אין די צייטונג ווי איך האב געזאגט זענען בלאפערס און ליגנערס, קווייעטלי דעי סעי דאונט וואוט פאר אים. און נאכדעם האט ער שוין געהערט פון אנדערע אויכעט, יא יא, מ'זאל גיין וואוטן פאר טשארלס היינס. עניוועי, נאכדעם דארף איך דערווייל זאגן נאך א זאך, רבותי מ'מוז זיך אונטערבעטן זייער שטארק ביקאוז דא גייט מער נישט זיין הענקי פענקיס, מ'וועט דיך כאפן מ'וועט דיך אריינטראגן אז דו האסט געטאטשט, וועסטו האבן דיין חרבן מיט דיין חיים טוב, נישט זיין מער די סוויטהארט דילס מיט קענען וואקן אן א דזשעיל, פאר יעדע פעלעני איז עס פון טו ענד ע העף צו טו ענד טרי קווארטער ביז פאר יערס דזשעיל. און די אלע וואס האבן געהאפט זיי האבן עס אפגעשטופט אויף נאכדעם ווען טשארלס היינס וועט לויפן ווייל זיי האבן דאך געוויסט ער געווינט, די אלע גייען יעצט צוקייען שטיינער און צוקנאקן זיך די ציין. יעצט האב איך געוואלט אביסל רעדן וועגן דעם דוד גרינפעלד, זיי זענען געלאפן אין בארא פארק, איז געווען אזוי, ס'איז געווען דער כנגד'יגער חיון, מ'האט איהם געשטעלט פשוט ווייל ס'איז א חילול השם אז קיינער זאגט גארנישט אויף דעם שייגעץ גרינפעלד, יעצט גרינפעלד זיין אונטערוועלטניקס זענען געפארן מיט זייערע טראקס הער איך אז די שומרים האט אפגעשטעלט א טראק פון די ארכיון און אונטער דעם איז געווען א פאליס און זיי האבן געזאגט דו האסט נישט קיין פערמיט, זיי געזאגט אויף צו פארן דארף מען נישט א פערמיט, זיי האבן אנגעהויבן זיך צו שלאגן, דער מענטש האט נישט געוואלט ער זאל אריינפאלן אין דעם לאו סיסטעם האט ער עס איבערגעלאזט האט ער געזאגט פיין. ס'איז אקעי, און ער האט געזען אונטער אים איז נאך דא אסאך מענטשן, חיות. זיי הייבן אן צו שרייען ווען אין וויליאמסבורג גייט דאך ווען איין דאגי הוקעט, הוקען מיט אלע דאגיס. כ'האב ענק שוין געזאגט, איך האב א איד וואס האט געפארן אויף קברי צדיקים אדער געפארן זיך אפרוען אויף אונגארן. און דער איד איז נכשל געווארן מוצאי שבת ווען מ'איז געגאנגען צו סליחות זאגן סליחות איז ער נכשל געווארן מיט א שיקס אריינגענומען אין זיין קאר.

ס'איז פארשריבן אין די פאליס, נאר די קהילה האט עס פארשווייגט, מ'האט באצאלט און פארטיג. סאו די אינטימידעישן דא ביי אונז איז מורא'דיג, ווען איין דאגי בילט, בילט יעדער דאגי. האו האו האו האו. סאו בקיצור האט ער געזען אז אסאך מענטשן באפאלן אים האט ער נישט געוואלט אנצוטוהן מיט זיי האט ער טאקע נאר ווייטער געגאנגען, א צווייטער האט מיר פארציילט נאך ארגער אז זיי האבן זיך צוריק געשלאגן ס'האט זיך געטוהן. די אלע זאכן איז נישט וויכטיג, אונז דארפן מיר נאר ווייזן פארן רבונו של עולם אז אונז טימער און אונז בעקן מיר נישט די אלע חזירים, נאכדעם וועט שוין דער אייבערשטער אלעס באצאלן פאר יעדן. גרינפעלד כאפט נישט, ער איז היינט דער נציג פון כלל ישראל אריינצוברענגען זנות, און ס'איז א ביטערער אומגליק אויף אים מיט זיין משפחה. און ס'איז א ביטער אומגליק אויף כלל ישראל נעבעך. סא יעצט למעשה לאמיר מסכם זיין, מאכן קלאר. רבותי, מען מוז אנהייבן צו האלטן די הענט העכערן גארטל, אפילו ביי זיך טאר מען שוין נישט היינט האלטן די הענט.
ס'געווען אמאל איינער איז אריינגעקומען צום גערער רבי און ער האט זיך געהאלטן די הענט אין די הויזן טאש, זאגט אים דער גערער רבי, דו ווייסט דו ביסט פסול לעדות, פרעגט ער פארוואס, זאגט ער ווייל א נוגע בדבר איז פסול לעדות, רבותי מען טאר שוין נישט האלטן אין ערגעץ די הענט. שוין, און טאמער האבן מיר דאס געקענט אדורך ברעכן, האבן מיר ברוך השם דורך געבראכן, ס'איז זייער א גרויסע זאך, דער אייבערשטער האט אונז געגעבן די זכי' אז מ'האט דאס געקענט אדורך ברעכן, שטייען מיר גאנץ גוט ברוך השם. יעצט לאמיר זען קודם וואס טוט זיך ווייטער אויף אלע פראנטן אביסל. ס'איז געווען יעצט אין לונדון קדסיה. האט געהאט אזא דינער, און מען זעט דארטן ווי רב פאדווא זיצט, און זיצט דארטן חנה האלפערן, דער אלטער טאטע פונעם גרויסן צדיק חיים האלפערן, און זיי זיצן דארטן ביי מסיבה, ס'איז אזא שאנדע, קיינער נעמט זיך נישט אן. קיינער זאגט נישט א ווארט, קיינער גייט נישט פראטעסטירן, יעצט די אסיפה איז געווען וועגן זכור אהבת קדומים פאר הרב הצדיק ר' משולם אשכנזי, און מען איז זיך צוזאמגעקומען מען זאל דערציילן פון זיינע גוטע פעולות און מען זאל זיך מחזק זיין מיט זיינע וועגן און צו הערן דעם דבר השם דורך די רבנים הגאונים שליט"א. איז הרב הגאון הצדיק רבי אליעזר דוד שליט"א, דאס איז די רב אין בית מדרש דחסידי בעלז, אבער דאס איז נישט בעלז, דאס איז די מאכניווקע בעלז, דער צווייטער איז זאב פעלדמאן, ער איז די רב אין קהילה קדושה תורת עץ חיים, ער איז דער איידעם פון רב פאדווא, אזוי דאכט זיך, און נאכדעם הגאון הצדיק רבי חיים האלפערן שליט"א, רב בבית המדרש דברי חיים, עטס פארשטייטס וואס אונז טוהמער מיט די תורה? און צו מאכן מיט די גרעסטע חוזק א מענטש וואס מען האט אים אקיוזד, צענליגע פרויען זאגן אז ער האט זיי געטאטשט און געפאטשקעט, און יעצט הייסט ער הגאון הצדיק און ער גייט זאגן זכור אהבת קדומים, יא ער קען רעדן פון זיין אהבת קדומים ווייל ער טוט עס שוין צוואנציג יאר, מיר האט איינער דערציילט וואס ער איז אין כדתיא בית דין, זאגט ער אז מען האט אים שוין געווארנט פופצן יאר צוריק וואס ער ווייסט אז ער זאל זיך אפלאזן פון די זאכן און ער זאל עס מער נישט טון. נאר וואס ס'איז אויך דא א איד וואס ער געט דא גרויס געלט פאר די אלע זאכן, און ער רעדט זיך איין אז מיט דעם וועט ער ערגעץ אנקומען, דאס איז פרישוואסער. ער מיינט אויכעט אז ער קען שוין טון וואס ער וויל. כ'האב ענק שוין געזאגט. שלמה המלך זאגט, כל הבא על אשה זונה לסוף מבקש ככר לחם. דאס איז אפילו די וואס זיי העלפן פאר די וואס זענען בא על אשה זונה, כאטשיג ער טוט עס נישט אליינס. יעצט לאמיר גיין ווייטער. יעצט, כ'האב אויך געוואלט זאגן אז די וואוטס אין מאנסי, דער שרול האגער המצרי, דער אמת איז ער האט א קראנקע פרוי, גייט ער טאטשן וויזשניצער ווייבלעך? ער קען דאך חתונה האבן מיט דעיוויד פריד? דעיוויד פריד איז דאך געווען דער וואס האט געמאכט, געלאזט אז ס'זאל דורכגיין די וואוטס אז מ'זאל קענען חתונה האבן א מאן מיט א מאן, סאו האסט דאך א פערפעקט שידוך, דוד פריד מיט שרול האגער המצרי. עניוועי. למעשה אבער האט ער נישט געווינען, דער דוד פריד, געווינען האט עד דעי. דא אין ברוקלין די די עי קען טאמפסאן האט געווינען סעווענטי פאר און א האלף פראצענט, טשארלס היינס האט געווינען טווענטי פייוו פערסענט, האו די יו לייק דעט? סלאדער. אה, דאס הייסט ווי איך זאגט יעצט לייוו פאר אייך. האט דאך געזען אז ער פארלירט, לאז אפ, האסט געדארפט זאגן איך בין שוין צו אלט. ניין, ער האט געוואלט כאפן א פליגער. יעצט איז דא נאך א זאך וואס דאס האט צוברענגען, דאס וואס טשארלס היינס איז ארויס פון אפיס, אז מ'וועט נישט קענען מער טון די אלע זאכן, די עגונות, ווייל דער טעם פארוואס מ'האט דא געקענט שלאגן און הרג'נען מענטשן, איז ווייל די רבנים האבן געפירט טשארלס היינס אפיס, אבער למעשה אז ער איז געפאלן, דאס וועט שוין נישט זיין מער די עגונות מיט די אלע מעשות ס'הערט זיך אויף. עס הייבט זיך אן אויפצוהערן. איז יעצט אזוי ווי ס'הייבט זיך אן אויפצוהערן ווערן פראבלעמען מיט די אלע פרויען וואס זיי זוכן א גט. ס'איז דא דא פיר און א האלב יאר צוריק איז געווען א שידוך מיט א ווייבל וואס האט געהייסן גיטל דודלסאן. זי איז יעצט פֿינף און צוואַנציק, איז דעמאלטס געווען איין און צוואַנציק. זי איז פון לעיקוואד. זי האט חתונה געהאט מיט איינעם אברהם מאיר ווייס. ער איז אן איר איר אייניקל פון ר' משה פיינשטיין. ער איז א אייניקל פון ר' משה פיינשטיין'ס זון ר' ראובן פיינשטיין, ווייל דעם דודלסאנ'ס טאטע, ער הייסט יוסף אשר ווייס, ער איז איינער פון די סיניער עדיטער פון ארטסקרול, צען חדשים נאכדעם ווען דער ווייס האט חתונה געהאט איז דודלסאן אוועק, זי האט געזאגט זי קען מיט אים נישט וואוינען, ער איז א קאנטראל פריק, בקיצור האט זי געזאגט זי זוכט א דיווארס, זי וויל א גט, נו למעשה איז דאך אזוי, פיר יאר לויפט זי נעבעך ארום צו אלע רבנים, און זי זאגט זי זוכט א גט, און זעהט אויס אז ער איז ר' משה'ס א איר איר אייניקל דער ווייס, האט ער א געוואלטיגן פאוער, און ממילא נעמט זיך קיינער נישט אן, איז ביז יעצט האט זי געקענט גיין צו די רבנים די וואס האבן געמאכט די גט'ן מעושה, אזוי ווי דער וואלמארק, און אזוי ווי דער עפשטיין. יעצט אבער אז דאס ארבעט נישט איז זי ארויס געקומען צו די צייטונגען און זי האט געזאגט אז איר מאן וויל זי נישט באפרייען נאר טאמער זי געט אויף דאס קינד אינגאנצן און אויכעט אז מען געט אים דרײַ הונדערט און פֿופֿציק טויזענט דאלער. קיצור ס'האט זיך אנגעהויבן יעצט די חתונה זיי גייען יעצט זעהן די רבנים אז זיי פארן אויכעט פונקט אזוי שלעכט. ווי דער בעל הבית. יעצט ס'איז דא נאך אזאלכע פרויען וואס זיי גייען יעצט צו די צייטונגען און זיי פארציילן זייער מעשה ווייל זיי ווייסן מען קען שוין נישט זיין די מעשות מיט עפשטיין. יא ס'טוישט זיך אלעס צוביסלעך אונז מיר נאך אמאל זיין א נארמאלע קאמיוניטי. עניוועי כ'האב אויך געוואלט זאגן ביי די וואלן האבן מיר געזעהן אז באבוב האט זיך ארויסגעשטעלט פאר די ווינינג פארטי און זיי האבן געזאגט מען זאל וואוטן פאר דיבלאזיאו ווייל ער גייט עניוועי געווינען ס'איז א שאנדע פאר יו באבוב כ'בין זייער אפסעט וויאזוי עטס פליט'ס אזוי בעקווארדס יעצט? ס'איז געווען די וואך שבת, די פאריגע וואך בעסער געזאגט, איז געווען א כינוס פון אסאך שלוחים, כמעט זעקס טויזנט שלוחים פון חבד, כ'ל ענק דערציילן א אינטערעסאנטע זאך, די רבי האט אמאל געזאגט, אונזער רבי, ער האט געזען ווי די חסידישע קהילות האבן זיך צוריק אויפגעשטעלט, די ליטווישע זענען געבליבן אזוי מאדערן, געשוירענע בערד מיט אלעם. דער רבי פארציילט א מעשה אז זענען אין דער היים געווען צוויי גרויסע עשירים מ'האט נישט געוויסט ווער ס'איז רייכער פון וועם מ'האט זיך אלץ געקריגט דער געזאגט דער איז רייכער דער געזאגט יענער איז רייכער ס'איז נישט קיין חילוק למעשה האט זיך אויס ס'געווען א פייער ביי ביידע איינער האט זיך גראד צוריקגעבויט און דער אנדערער איז געבליבן אן ארעמאן האט מען געוויסט ווער ס'איז געווען דער אמת'ער עושר האט דער רבי געזאגט חסידים מיט מתנגדים האבן זיך אלע יארן געקריגט ווער ס'איז מער און מ'זעהט אז ס'איז געווען א גרויסער פייער א חורבן און די חסידים האבן זיך שנעל צוריקגעשטעלט. יעצט למעשה איז אזוי, אה, די רבי האט געזאגט זיי האבן זיך צוריק געשטעלט, איך זעה נישט מיט וואס די חסידים זענען בעסער צוריק געשטעלט היינט, נישט ווען די רבי האט געלעבט אבער היינט, ווייל די חזירים זענען זיי ביידע, יאסל קאלקא איז א ליטווישער, נחמיה וועבערמאן איז א חסידישער, עס איז אלץ די זעלבע. נאר איך בין געוואלט זאגן, עס איז געווען א שריפה, אלע אידן זענען געקומען אויף אמעריקע, די ליטווישע האבן צוריקגעשטעלט אפאר כוללים אין אמעריקע, און די לעבאוויטשער האבן צוגעשטעלט זעקס אהאלב טויזנט שלוחים וואס זענען געקומען יעצט פון די גאנצע וועלט ס'געווען מורא'דיג שיין. מאידך גיסא וויל איך אבער זאגן פאר לעבאוויטש עטס האט זייער אסאך פראבלעמס, מען האלט אין איין כאפן נאך א זייערעם פון ענק און נאך א זייערעם פון ענק. אין אסטראליע האט מען ווידער איינגעזעצט, ארעסטעט, א נײַן און פֿערציק יעריגע מענטש, ער הייסט דעניעל גוג. GUG, און די טשארדזשעס איז אז ער האט מאלעסטעט אין א קעמפ וואס איז געהערט פאר חבד, די חבד ישיבה אין באנדיי, האט ער מאלעסטעט דארטן קינדער. סאו איך וויל ענק זאגן עפעס, חבד, ענקער רבי האט ענק איבערגעלאזט זייער א שיינע זאך, עטס זענטס אלע געווארן מלמדים, רבנים, אבער למעשה אויב עטס גייטס נישט האלטן א זויבערע קאמיוניטי איז איין שליח חבד וועט ענק אלע אראפברענגען אינאיינעם. דעטס ווערי ווערי בעד ניוז. סאו עטס מוזט אנהייבן צו סטרענטענען די צניעות. גראדע איך געב ענק אסאך קרעדיט, ענקער בית דין האט גראד געזאגט אז יא מ'מעג גיין צו די פאליס, באט ס'איז באמת א שאנדע אז לעבאוויטש אזא גרויסע ארגענעזעישן זאל צולאזן אזאלעכע זאכן. סאו יו העוו טו פוט יור עקטס טוגעדער, עטס זענט זייער א שיינע ארגענעזעישן, ווארלד ווייד, ווערי פאוערפול, דאונט לעט די פיו פעדאפיילס ברינג יו דאון. יעצט כ'האב ענק שוין פארציילט ס'איז דא איינער א גרינהאוז, ער איז געווען פון מאנטשעסטער, וואס ער האט געדזשאמפט בעיל, און ער האט געגעבן אריין אין די מדינה אז ער וויל בלייבן דארט א בירגער, און ס'איז דא א חוק השבות אז מ'מוז לאזן יעדן ווער ס'וויל, א איד וויל ווערן א בירגער מעג ער ווערן. קיצור ס'איז געווען אין כנסת א דיון, די כנסת האט געפסקנט נאו וועי ער באקומט נישט דא קיין סיטיזען רייטס, און יעצט גייט נעמען א יאר צוויי ביז מ'עט פיילן עקסטרעדישען פעיפערס ביז מ'עט אים טראגן ביז מ'עט קומען יעדער האט דאך צייט ער איז דאך אין א תפיסה ער גייט ער דאך ער איז בעסיקלי נישט דעינדזשערעס ער איז שוין אקעי היינט היינט האט מען שוין נישט קיין מורא פאר יעצט האב איך געוואלט זאגן נאך א וויכטיגע זאך, מען האט ארומגעווארפן צעטלעך אויף דעם גרויסן באקאנטן עסקן אברהם סלונים, מען באזידלט אים מיט שלעכטע טייטלס, כ'האב געוואלט באמת זאגן פארן עולם ס'איז נישט פעיר וואס עטס טוט, דער מענטש האט געבויעט און ער האט צוגעשטעלט א שיינעם דעוועלאפמענט פאר קאסט פרייז, ער האט עס יעצט נאכאמאל געוואלט טון. ער געהאט א דורכפאל ווייל ער געקויפט לאנד וואו ס'איז געווען קברים, און לאמיר זאגן ער האט עס יא געווען געברויכט צו וויסן פארדעם, אבער למעשה. מען באליידיגט אים פאר גארנישט. דאס איז אונזער אלטער אזיאטישער מארמאראשער וועג. וואס האט ער געטון דא שלעכט? עניוועי ער זעהט ער קען נישט נעמען די פרעשור האט ער זיך מיישב געווען ער געט אויף דעטס איט ער געט אויף וואס קען ער טון מער פון דעם ער קען נישט נעמען די פרעשור און די אנדערע צד זענען נישט אינטערעסירט, דאס איז אזוי ווי ביי די אראבער, דאס איז די דזשיהאדס, דאס איז די פאלעסטינער ווילן נישט אנערקענען מדינת ישראל, ער האט געמאכט א מיסטעיק, ער איז דורכגעפאלן, פיין, ער האט אויפגעגעבן און פארטיג, פאלט עס יעצט צוריק אויף ר' משה שטערנבוך וואס ער טענה'ט אז מען מעג גראבן טויטע. סאו וואס איז יעצט? וואס ווילט עטץ פון אים? דאס איז אונזער צודרייטער וועג. ווען ס'איז געווען מיין פרשה, איז געווען אן אלטער איד רבי יצחק פריד, ער לעבט ער זאל זיין געזונט, ער איז ארויס ער איז געווען אין קעמפ און ער איז אריין געפארן פון די קעמפ ווייל ער האט געוואלט מיך טרעפן, ער זאגט נחום מאך צו דעם האטליין איך וועל ערלעדיגן משה זאל אראפנעמען דעם חרם ווען נישט וועסטו נישט גוט פארן. און ער זאגט מיר משה קען שיסן אויך ער האט מיר עס געזאגט זאג איך אקעי פיין ערלעדיג בין איך געגאנגען כ'האב צוגעמאכט דעם האטליין ס'איז געווען צוגעמאכט אפאר וואכן אפאר אפשר א חודש צוויי און יצחק פריד לויפט שנעל צו דעם משה משוגענער פרידמאן ער זאגט אים ער האט דאך צוגעשפארט מ'דארף אראפנעמען דעם חרם. זאגט ער איך האב עס נישט ארויף געלייגט גיי צו די רבנים, זאגט ער כ'פארשטיי נישט דו האסט מיר געזאגט איך זאל אים הייסן זאל צושפארן ווייל ווען נישט וועט ער נישט גוט פארן און דו קענסט שיסן אויכעט און יעצט אלל אוו א סאדען דרייסטו צוריק די גאנצע זאך דו האסט עס שוין נישט געלייגט מען זאל גיין צו רבנים און צו וועלכן רב זאל מען גיין דו גייסט מיך יעצט שיסן א וויילד גוס טשעיס זאגט מיר הרב יצחק נחום משה איז א שקרן א ליגנער מאך אויף דעם האטליין. איך האב דיר גארנישט געזאגט אז דו זאלסט צומאכן, איך האב דיר נאר געזאגט ווייל איך האב געמיינט איך האנדל מיט א נארמאלן מענטש. און מאך עס אויף. דערום האב איך עס צוריק געעפנט. דאס איז אונזער חורבן. אונז זעמיר נישט דא צו פאררעכטן, אונז זעמיר נישט דא גוט צו מאכן, אונז זעמיר נישט דא אז מענטשן זאלן האבן הנאה כדי שיהא שם שמים מתאהב על ידיך, אונז זעמיר דא פאר איין זאך, באגראבן יעדן, טרעטן אויף יעדן, און טאנצן אויף יעדן. דעטס אלל. כ'קען טאנצן, איך גיי טאנצן אויף יעדן. דאס איז דאס איז פארוואס אונז זעמיר דא. האסט געוואלט אז ס'זאל זיין צוגעשפארט דער האטליין ווייל דו האסט נישט געוואלט ס'זאל ארויסקומען דיין זנות? שוין יענער האט דיך צוגעשפארט וואס איז יעצט? די זעלבע איז אברהם סלאנים, אברהם סלאנים איז אן ערליכער מענטש ער האט גארנישט געטוהן ראנג, ער זאגט איך קען מיך מער נישט שלאגן מיט די גאס, ס'פארפאלן איך געב אויף. נו וואס איז? געט ער אויף? יעצט איז אבער דא א פראבלעם ווייל זיי האבן געוואלט אברהם סלאנים זאל זיך שלאגן קעגן דעם רב שטערנבוך אויכעט און ביי דעם האלט ער זיכער נישט דערביי. רב שטערנבוך האט, איך האב עס נישט געגלייבט, הונדערט רבנים וואס זיי נעמען זיך אן פארן ער איז א גאון עולם און זיי האלטן אז טאמער האט ער געמאכט א שטיקל פראבלעם און ער האט געזאגט אז וועגן הפסד מרובה מעג מען גראבן די טויטע אויף א געוויסן וועג וויאזוי זיי זאגן, ער בלייבט א פוסק. ס'איז אלץ געווען צייטן וואס ס'איז געווען הפסד ממון מיט אנדערע זאכן. דער בלייבט זייער פוסק. סא ס'גייט אזוי, טאמער וויל דער רב נישט פסק'ענען ווי דו, דעמאלטס איז ער אויס רב, איז ער א שייגעץ. און אז ער וויל יא טון נאר ער קען נישט ווייל דא איז דא א הפסד מרובה צו אנדערע זאכן וואס איז דא. דאס איז געווען דער אלטער אזיאטישער מארמאראשער וועג און דאס האט געווען אין אלט ירושלימ'ער וועג. יעדער האט אטאקירט יעדן, אבער דעמאלטס האט מען געמעגט, ווייל ס'איז געווען כוללים, מען האט יעדן אויסגעהאלטן, ס'איז געווען אומזינסטיגע פרעסערס, מען האט געפרעסן אומזינסט אלע יארן, ס'איז געווען וואס האבן געלערנט תורה אויכעט, אבער ס'איז געווען וואס האבן ממש געפרעסן אומזינסט, און ממילא האט מען זיך געקענט טעראריזירן, אבער היינט, אונז האמער גארנישט, אונז האמער נישט קיין שום שייכות נישט מיט סאטמאר און נישט מיט פאפא און נישט מיט די אלע וואס זיי פירן נישט מיט UJO משה דוד נידערמאן. איז וויל מען זיין סיטיזענס פון די יונייטעד סטעיטס און פארטיג. דאס איז אונזער חורבן. האסט געזען דער משוגענער דער ברוך משה? דאך א טויט משוגענער געווען. ער גייט זיך אננעמען פאר די עדה. וואס האט ער געהאט פון די עדה? גארנישט. די עדה האט אים עפעס אמאל געגעבן? ער האט דאך געמוזט זיי שיקן געלט. גייט דער בהמה און זאגט אזוי, שוחטים פון בעלז זענען אלע פסולי שחיטה, פסולי שחיטה. וואס איז דען דעם צודרייטן בייגעפאלן אלעס פסולי שחיטה? דער מענטש האט נישט געגעבן איין שטיקל כשר פלייש אין אמעריקע, אלעס איז געווען מיעל מארטס און אלע טרייף, און ער פסל'ט יענעמ'ס שוחטים. נאכדעם זאגט ער אזוי, און אפילו זיי וועלן תשובה טון, טארן זיי אויך נישט, זיי קענען בלייבן וואויל געמיינט, זיי קענען זיי בלייבן, אבער זיי טארן נישט זיין קיין שוחטים. וועלכע שולחן ערוך שטייט דאס? דאס איז דער אלטער סענטער בוקעווינע מארמאראשע סיגעטע פאוער. און דאס איז וואס אונז מוז מען טשענדזשען דעם עטיטוד, און איך מיין נישט ווייל איך ברויך האבן ער זאל צאם צוריק צוען, היינט לאך איך פון ענק, היינט איי ערנד רעספעקט ברוך השם ביי שאואינג ווי וואסערע א מנוולים די רבנים זענען געווען, ס'איז א דיפרענט סטארי טודעי, נאר ס'איז דאך דא זאכן קהל'ישע זאכן און אנדערע פראבלעמען מען דארף ערלעדיגן. יעדער איינער וויל יענעם באגראבן און קיינער זוכט נישט אז ס'זאל ארויסקומען א כבוד שמים צו ס'זאל זיין ערלעדיגט זאכן אזוי ווי עס דארף צו זיין. שוין, יעצט לאמיר גיין ווייטער. א גוט יאר, ס'ערב שבת קודש פרשת ויצא, באמת נישט ערב שבת, איז היינט איז מיטוואך נאכמיטאג, נאר אזוי ווי איך געב דא דעם שיעור אויף שבת זאג איך שוין ס'ערב שבת, ביי הבדלה געפין מיר אז ביז דינסטאג, געהער נאך צום פריעריגן שבת, און מיטוואך געהער שוין צום נעקסטן שבת, וועגן דעם זאגט מען לכו נרננה ביים יום, ווייל מען זאגט אן פארן איד, גייסט אהיים, געב פארן ווייב עפעס געלט זאל קענען איינקויפן אויף שבת. עניוועי. ס'איז געווען דעם דינסטאג ביינאכט, ס'הייסט דינסטאג איז געווען די וואוטס, און ביינאכט איז געווען אז ס'איז אריינגעקומען קען טאמפסאן דעם עפ. אונז האמיר געוואלט ער זאל אריינקומען, ווייל אונז האלט מיר אז טשארלס היינס מיט סאטמאר מיט מונקאטשער האבן אונטערגעברענגט די גאנצע אידישקייט. דער מונקאטשער באצאלט אזא ביטערע פרייז, קודם איז ער דער עלטסטער רב פון בארא פארק און פון די קלוגסטע רבנים אין בארא פארק, און מסתם פון די גרעסטע מיליאנערן אין בארא פארק. ער האט נאך געקויפט ריעל עסטעיט אין בארא פארק ווען אונז האבן נישט געגלייבט דערין, און ער האט נעבעך דעם זון חיים לוזער האט ער געשריגן יחיאל! ער האט געמיינט אויף יחיאל בראונער האסט מטמא געווען מיין לוזי! און ער האט אים נישט ארויסגעווארפן, מען מעג ווייטער, שאור, מען מעג, פארקערט ער איז מקרב אלע חזירים. יעצט הער איך נעבעך אז זיינס אן אייניקל דעם מונקאטשער'ס גט זיך אפאר וואכן נאך די חתונה, געטון זעהר א רייכן שידוך, ביידע צדדים זענען רייך, פארוואס גט מען זיך? הע פארוואס? איי בעט יו דאלערס טו דאונאטס, אדער נאכדעם ווען מען האט מטמא געווען, יחיאל האט מטמא געווען זיין לוזין, איז זיין לוזי געווארן א נואף? דעטס די פירסט טינג דעט דעי דו, דעי טעיק אוט דעיר פעין, און קען זיין געטאטשט די אייגענע קינדער אויכעט, הו נאוס, איך גלייב שוין היינט אלעס, אדער קען זיין אן אנדערער האט אים געטאטשט אין מונקאטש, מונקאטש האט דאך געווען א שטח הפקר פאר אלע חזירים, האט אים דער אייבערשטער באצאלט, דו לאזט מיינע קינדער זאלן זיין הפקר, איך וועל דיר באצאלן מיט דיינע קינדער, ס'איז אנבעליוועבל, מען דארף נאר דערגיין, קען זיין מען וועט נישט אויסזאגן גראדע וועמענס, מען וועט אנהייבן צו לייקענען, מען וועט מאכן א מעשה, א בוידעם. אבער עט די ענד אוו די דעי, ס'האט צוטוהן מיט טשיילד מאלעסטעישן. כ'האב ענק שוין פארציילט א גוטן דזשאוק אמאל, ס'איז געווען דער פערלשטיין, ער האט געהאט די באס קאמפעני, זיין טאטע איז געווען דער מונקאטשער רב'ס הויז בחור, דער מנחת אלעזר, איינמאל איז געווען עפעס א געוואלדיגע הושענא רבה, אזוי ווי ביי אונזער הייליגן רבי האט מען עס אויך געהאט, דער רבי פלעגט טייטשן הושענא למענך אלוקינו, הושענא, האט ער געזאגט א תורה, און אזוי ווייטער, אבער נישט אויף יעדן עקסטערען. רבי האט געזאגט דא און דארט, דעמאלטס איז געווען א הושענא רבה וואס מונקאטשער רב האט אלעס אויסגעטייטשט אויף די ציונים. נאכדעם ווען ער האט געענדיגט פלעגט מונקאטשער רב אריינגיין אין זיין צימער און האט אלעס אפגעשריבן, ער איז דאך געווען א גרויסער שרייבער. און דער פערלשטיין בחור געט א פרעג מונקאטשער רב, רבי דאס יאר האבן מיר אונז טאקע גארנישט געזינדיגט, אלעס זענען די ציונים טאקע שולדיג? מונקאטשער רב האט זיך אויפגערעגט, ס'איז געווען א באטל טינט, אמאל פלעגט מען שרייבן מיט, די טינט איז געווען אויפן טיש און מ'האט געהאט אזא פעדער, מ'האָט אַלץ אײַנגעטונקען. האָט מונקאַטשער רבֿ אים געגעבן אַ גיס דעם גאַנצן באָטל טינט אין פּנים, און ער איז געװען גאַנץ יום-טובֿ. די צװײטע טעג, שמיני-עצרת, שמחת-תּורה, איז ער געװען אין גאַנצן בלאָ, װײַל ס'דױערט טעג און װאָכן ביז דאָס גײט אַראָפּ פֿונעם הענט. יעצט למעשה בײַ אונדז אױך. איך װיל נישט זאָגן אַז יעדער גט איז מאָלעסטעישאָן. װען נישט עטס מיך גיסן בלאָע טינט אין פּנים. יעדע גט איז מאָלעסטעישאָן? נײן. ס'איז דאָ אַמאָל װאָס מע פֿאַרשטײט זיך נישט, ס'דאָ אַנדערע זאַכן. ס'דא פיזיקעל קראנקייטן אמאל איז יענער א מענטל דיסטורבד פערסאן, נו ביי רבי'ס איז דאס נישט קיין פראבלעם, מען נעמט עס עני קאסט עני פרייס אבי ס'איז א רעבישע אייניקל, עניוועי ס'דא אנדערע פראבלעמס אויך אין לעבן אבער כמעט ניינטי פערסענט האט דאס צו טון מיט מאלעסטינג, געווארן מאלעסטעד און מען קען נישט נעמען מעריד לייף אבער נישט אייביג זאגט מען עס אזוי גראב, עניוועי יעצט לאמיר צוריק קומען דא, סאו דער מיסטער טשארלס היינס האט זיך געלאזט איינרעדן פון סאטמאר אז ער קען ווייטער געווינען, ער דארף נאר לויפן. און זיי האבן אים צוגעשטעלט דאס געלט אויכעט. יעצט איז געוען מענטשן וואס האבן מיך אנגעקאלט, און וואס איז דיר דען אז ער געווינט, זיי הער אויס, ער קען אזוי געווינען ווי איך? פונקט ווי איך ווען איך לויף נישט קען איך נישט געווינען קען ער נישט געווינען, ער לויפט אויף א ריפאבליקען טיקעט, קיין נארמאלע ריפאבליקען האט אים נישט אינדארסט, און זיי האבן נישט מיט אים גארנישט, הגם ער איז אלע יארן געלאפן אויף ביידע טיקעטס אבער ער איז דאך א דעמעקרעט. ער איז ארום געגאנגען אין גאס זאגן ער איז א דעמעקרעט, יעדער דעמעקרעט האט געלאכט, די דעמעקרעטס האבן אים נישט אינדארסט, זיי האבן אינדארסט מיסטער טאמסאן. סא איך האב איך האב געזאגט יעדן ער קען נישט געווינען. נאו וועי טשארלס היינס קען געווינען. און יעדער האט געלאכט. מ'האט מיך געטשעפעט א גאנצן טאג יעדער פינף מינוט איינער נו האסטו געהערט ווער ס'וועט געווינען. כ'בין שוין געווען אזוי צוגעוואוינט צו די טשעפעריי אז ווי ס'איז געקומען מען האט שוין געווינען טאקע און מען האט שוין אנאונסט אז ס'איז סעווענטי טו טוירטי אדער סעווענטי וואן טו טווענטי ניין האב איך געמאכט א האטליין און געזאגט רבותי אזוי ס'האט געווינען טשארלס היינס. א דזשאוק געווען, יעדער האט עס געוויסט ס'איז א דזשאוק, נאר פארקערט די שונאים האט עס נאך מער וויי געטון, ער מאכט נאך חוזק פון אונז אויכעט, האחד בא לגור, קודם באזעצט ער זיך דא און נאכדעם וישפוט שפוט, ער מאכט נאך חוזק, ס'איז גוטע נייעס, עניוועי, דאס דארף זיין, מען דארף זיך פון דעם זייער אסאך אפלערנען, וואס דא איז געווען, קודם דארף מען זיך אפלערנען אז די סאטמארע חברה האבן זיך אלץ איינגערעדט זיי האבן א בלאק וואוט א בלאק וואוט עטס האטס גארנישט עטס זענטס א עטס זענטס א מלכות בלא תגא עטס זענטס א מלכות אן א הערשאפט אן א רעגירונג און אן א קרוין און אן א קעניג עטס זענטס סתם א פעיפער טייגער ס'גייט נישט וויאזוי עטס ווילטס עטס האטס געמיינט עטס קענטס פירן עטס זענטס אליינס צעהרג'עט צווישן ענק אויכעט אבער דאס איז נישט דאס וועגן דעם האט עטס פארלוירן ווייל דעמאלס ווען ס'איז געווען מיין פרשה איז געווען דעמאלס מענדל אמסטערדאמער האט ער געזאגט ווי קען איך אונטערשרייבן מיט מענטשן וואס זענען קעגן מיין טאטן די רוב מענטשן דארטן זיי האבן דאך אראפגעברענגט אהרן און ווען נישט דער דער דער משה ש דער רוצח פרידמאן און ער נעמט נאך צו דארטן זיין בעסטן חשוב דארטן מיט פרידמאן באטשי מיט די אלע אנדערע זיי האבן דאך אראפגעברענגט אהרן. סאו בקיצור, זאגט ער ווי קען איך אונטערשרייבן, זאגט אהרן ניין ניין שרייב אונטער, און די זאכן ארבעט מען אונז אינאיינעם, כאטש אזוי אז ס'זאל זיין זנות און מיר אונז ארבעטן אינאיינעם, ווי אר אלל פאר זנות, און ממילא האט ער אונטערגעשריבן מיט מענטשן וואס ער האט קיינמאל נישט געטארט אונטערשרייבן, סאו בקיצור עטס גייטס ענק אויסלערנען, עטס זענטס נישט קיין בלאק וואוט, עטס זענטס גארנישט, און אפילו ווען עטס האטס א בלאק וואוט, אין ברוקלין וואוינען באלד פיר מיליאן מענטשן, וואס שפילט א ראלע צען טויזענט וואוטס? וואס שפילט א ראלע? אלרייט נישט יעדער וואוט, ס'איז דא עלטערע מענטשן, ס'איז דא נישט קיין סיטיזענס, כ'פארשטיי די אלע זאכן, אבער וואס שפילט א ראלע ענקער וואוט? אמאל ווען ברוקלין איז נישט געווען אזוי באזעצט, דעמאלטס האט דאס געשפילט א ראלע. די פארטא ריקאן מיטן שווארצן האבן אינגאנצן נישט געוואוסט וואס דאס הייסט וואוטן, ביז מארטין לוטער קינג האט זיי אויסגעלערנט אז דאס גייט אייננעמען ענק די גאנצע אמעריקע, עטס וועטס נאכאמאל ראנען די קאנטרי. זיי זאגן עניוועי ביי יער טווענטי טוירטי פייוו וועט גאנץ אמעריקע רעדן ספאניש ווייל די ספאנישע האבן נישט קיין מורא צו מאכן קינדער זיי האבן נישט קיין פראבלעם און זיי לעבן דאך אויף וועלפער און זיי האבן נישט קיין אויסגערעכנטקייט ער מאכט קינדער מיט איין שיקסע ער פארליבט זיך מיט א צווייטע לאזט ער איר איבער ס'איז דאך א צערלאזענע וועלט קוקטס ווי שיין אידישקייט איז טאמער איינער האט נעבעך א קראנקע פרוי ליידט און ער ליידט און ער ליידט. און ער וועט נישט אויפגעבן די פרוי ווייל ער ווייסט ס'איז דא קינדער אינוואלווד ער וויל נישט דעמעדזשן און ספוילן די קינדער. דאס איז א איד. א גוי, היינט מיט איינעם און מארגן מיט א צווייטן. סאו למעשה זיי מאכן אן קינדער כחול אשר. און מען זאגט אז ביז טווענטי טוירטי פייוו וועט מען אין גאנץ אמעריקע די אפישעל לענגוויטש וועט זיין ספעניש, מער נישט קיין ענגליש. זעהט האבן די מצריים זיך געזארגט, והיה כי תקראנה מלחמה ונוסף גם הוא על שונאינו ועלה מן הארץ, די זעלבע גייט דא זיין, עניוועי, אבער לאמיר צוריק קומען דא צו אונז וואס אונז האמיר אנגעהויבן, למעשה איז אזוי, היינט איז ברוקלין זייער זייער א סאפיסטיקעיטעד בארא, און די יעדער ווייסט וואס זיינע רעכטן זענען, פון דאקטער מארטין לוטער קינג האט די שווארצע אויסגעלערנט וואס זייערע רעכטן זענען, און די פארטא ריקערס ווייסן וואס זייערע רעכטן זענען, זיי האבן איין טאג אין יאר האבן זיי ווי ס'איז דא פארטא ריקא דעי, זיי האבן נאך נישט אויפגעגעבן פארטא ריקא, זיי ווילן נישט ס'זאל געהערן אונטער אמעריקע, און זיי קומען דא און זיי נעמען וועלפער, אה, יעדער טוט וואס ער קען ווי מ'קען כאפן א דאלער. סאו למעשה, סאטמאר דארף זיך אויסלערנען, יו דאונט און א בלאק וואוט ענימאר און אפילו ווען יא, איטס נאו ביג דיעל היינט. ס'איז אזוי ווי דו דארפסט קויפן א קאר און ס'קאסט צוואנציג טויזענט דאלער און דו האסט נאר פינף דאלער דעטס אלל יו העוו, יור א לאט אוו מאני שארט טשעינדזשד. און אויסער דעם האט עטס א פראבלעם ווייל דער עולם האט אנגעהויבן צו זעהן אז מ'קען זיך נישט פארלאזן אויף די פירער פון די קהילה. זיי קענען וועהלן פאר א מענטש ווי דוד גרינפעלד וואס ער איז א תועבה'ניק, צו זיי קענען אינדארסן ביל דיבלאזיאו וואס ער זאגט קלאר אז ער איז פון די געי חברה, און זיי קענען אים לאזן אז מען זאל פאר אים וועהלן. אמאל האט מען זיך פארלאזט אויף די קהילה ווייל מען האט דורכגעטשעקט וועלכן קאנדידאט מען געט די געוויסע סמכות אז מען זאל פאר אים וועהלן, היינט איז דאך ווער ס'באקומט דאס געלט דעטס אלל דעט דעי קעיר, אגודת ישראל, די OU, אלע רבנים, ס'איז א דזשאוק די גאנצע זאך. סא דאס זענען די זאכן וואס סאטמאר דארף אנהייבן צו פארשטיין, דער עולם האט פארלוירן טראסט אין אלעם. איך האב גערעדט יעצט דא, ס'איז געווען עטליכע אינגעלייט זענען געפארן אויף ארץ ישראל, פרעג איך זענט סאטמאר אינגעלייט, וואס פארט עטס אויף ארץ ישראל, פארט איינער וועגן א שידוך פארשטיי איך, פארט ער אדער האט משפחה, עטס האט זיך אלע משפחה דא, זאגט מיר יענער, איך וויל דיר זאגן, זיי האבן דאך נעבעך נישט געקענט דעם דברי יואל אויב זיי ווייסן נישט וואס סארא מלחמה עס איז געווען בימיו, איך אנבעליוועבל. זאגן זיי, דער רבי שרייבט אין ויואל משה אז די ציונים און מען געבט זיי חיזוק מיט דעם וואס מען פארט און ממילא טאר מען עס נישט טון. זאגט ער, אונז זעמער אלע געווען ביים כותל. אזוי דערציילן זיי זענען געגאנגען צו די כותל מערבי שבת דאווענען, און אויפן וועג האט מען צוגעשפארט דא קען מען נישט גיין דא קען מען יא גיין, יעדער געמוזט האבן א תעודת זהוי, זאגט ער זיי זאגן דאך אונז שוין ווי צו גיין און ווי נישט צו גיין, זיי ברויכן נישט אונזער חיזוק, און דער אמת איז זיי ברויכן שוין נישט זיי זענען דאך אויסגעוואקסן די קינדערישע שיך, זיי האבן שוין נישט קיין מורא היינט, אז מען פראטעסטירט נעמען זיי נקמה, ס'איז שוין היינט נישט דאס וואס אמאל. און אויסער דעם האבן זיי געזען ווי פאלש די רבנים זענען געווען מיט די אלע זאכן, זיי האבן אליין געגראבן טויט און געזאגט יענעם אז מען טאר נישט גראבן, סא היינט פאלגט שוין נישט דער עולם קיינעם, און דאס איז די גוטע צייט, ווי אזוי האט ירמי' הנביא געזאגט, לא נתקררה דעתו, ער איז נישט געווארן בארואיגט ביז ער האט געזען דעם פסוק ויריבו הנערים עם הזקנים. וואס וואס וואס איז ער אזוי נתקררה דעתו געווארן? זאגט דער הייליגער רבי, ער האט געוואוסט אז די דורות זיינען אויף א שוואכן מצב, אבער עס וועט אלץ זיין אפאר יונגע וואס וועלן זיך צוריקשלאגן, און דאס וועט כאטש נישט לאזן אז יעדער זאל זינקען, ווען ס'זאל זיין צו, איף איט וואוד בי אפ טו סאטמאר און די אלע אנדערע אידישע ארגאניזעישאנס, די וואוטן פאר די נידריגסטע אוו די נידריגסטע אין בארא פארק איז געווען צעטליך איבעראל אונטערגעשריבן אלע קהילות כמעט און די קהילות און מוסדות התורה אונטערגעשריבן אז זיי וועלן פאר ביל דיבלאזיא און דעיוויד גרינפעלד די צוויי מנוולים פון די שטאט און אלעס איז איז מותר קודם כל זיי טארן דאס נישט טוהן ווייל זיי קענען פארלירן זייער נאן פראפיט און קענען פארלירן דעם גאנצן טעקס סטעטוס נאר זיי כאפן נאכנישט איז אויכעט פון די זאכן כיון דדש דש מען טיטשען נאכדעם ווען מ'זאל באצאלן א פרייז. פונקט ווי זיי זאלן באצאלן א פרייז פאר סעקשועל אביוז וואס מען האט באהאלטן. און נאכדעם דארף מען זיך אויסלערנען נאך א זאך פון די וואלן. מען דארף זיך אויסלערנען אז א איד מאכט דעם אין די וואלן, זיי ווייסן פונקטליך פון וואו ס'קומט און פאר וועם מ'האט געוואוט, און אז מען לאזט עס און די אידן ווייזן ארויס אז זיי האבן נישט קיין מורא פאר די תורה און פאר אידישקייט און פאר מאראל, איז עס זייער זייער ביליג, און אזוי ווי ס'איז זייער ביליג איז עס א חילול שם שמים, שטעל דיר פאר, די רבי האט אונז געלערנט אז מען ווארפט אריין א קאלפי אין ארץ ישראל ביי די וואלן, איז עס אזוי ווי מען האט געווארפן א שטיין פאר די עבודה זרה מרקוליס, און דא איז געווארן אלעס א היתר, דא מעג מען, דו טארסט מיר נישט, אונז מעג מיר אלעס, און דאס איז א גרויסע פראבלעם, מיר האבן נישט קיין מנהיגים וואס זיי לערנען אונז דעם אמת. און זיי זאגן אונז וואס צו טון, און נאכדעם דארף דאס מאכן א גרויסן לימוד פאר אונז, אז אונז האמיר נישט די מנהיגים, יעדער מוז דעקלערירן אז ער איז א מנהיג ביי זיך אין שטוב, ביי זיך אין שטאט, און אז מענטשן טוען וואס מען טאר נישט, אפילו רבנים, זאל מען מאכן א סטאפ. נאכדעם לערנט עס אונז נאך א זאך, אונז לערן מיר יעדעס יאר נאכאמאל מיט אברהם אבינו אין די אלע אונזערע תפילות ביים דאווענען און אויכעט ראש השנה יום כיפור, אלעס איז אברהם אבינו, נסיונות, יצחק, נסיונות, יעקב, די וואך הייבט זיך אן ויצא, הייבט זיך אן די מעשה פון נסיונות, וויאזוי צער גידול בנים די אבות האבן געהאט,

זעה איך אז אונז זעמיר זרע אברהם יצחק ויעקב און אונז מוזמיר מאכן זיכער אז אונז לעבמער אפ צו פאר צו פון ווי אונז קומער פון וועם אונז שטאמער איז במילא איז זייער וויכטיג אז אונז זאלמער מאכן זיכער אז אונז באקמער עס אריין אין אונזער הארץ און דעיס דארף מען אונז וויסן דער אייבישטער פארלאנגט פון אונז מסירות נפש פון אזוי ווי פון אברהם. און אזוי ווי פון יצחק כ'האב געזען אין א ספר שטייט פארוואס איז געווען די צענטע נסיון איז געווען די קינד, די עקידת יצחק געווען די לעצטע נסיון, פארוואס? ווייל מענטשן וועלן טוהן פאר זיך ס'וועט זיי נישט הארן גארנישט אבער פאר די קינדער ווילן זיי נישט וויי טוהן. זאג פאר א קינד כ'וועל דאס נישט טון, דאס נישט, ווייל כ'ווייס כ'טו וויי פאר מיינע קינדער. סאו פאר זיך קען א מענטש אמאל מעמיד זיין בנסיון מיט אלעם, אבער פאר זיינע קינדער וועט ער זיך אננעמען. נאר דער אייבערשטער זאגט אים, געב מיר דיין זון יצחק'ן, וואלט זיך געדארפט ווען אנהייבן א שטיקל יא ניין. איי אברהם אבינו איז געזעסן אין תפיסה פינף און צוואנציג יאר ווען ער איז ארום געגאנגען זאגן אז ס'איז דא א באשעפער מ'האט אים אריין געווארפן אין קאלעך אויוון מילא פאר זיך אבער פאר די קינדער וויל ער נישט איז כדי ס'זאל נישט זיין דער מידת הדין זאגן יא רבונו של עולם פאר זיך האט ער מקריב געווען לאמיר זעהן צו דו הייסט אים ווען זיין זון אז ער זאל עפעס טוהן פאר קינדער טוט מען שוין טוט מען אסאך זאכן וואס מ'וואלט נישט געטוהן און מ'טוט נישט אסאך זאכן וואס מ'וואלט געטוהן האט דער אייבערשטער געזאגט פאר אברהם אבינו קח נא את בנך את יחידך והעלהו לעולה. כאָטש ער האָט נאָך נישט געהאַט דעמאָלט קיין קינדער אויך נישט, ס'הייסט, עס וואָלט נישט געקענט מיט אים ווערן כי ביצחק יקרא לך זרע, האָט אברהם אבינו געזאָגט אַז דער אייבערשטער זאָגט אָן חשבונות, דאָס איז עס, דאָס דאַרף אונז לערנען, דאָס דאַרף אונז לערנען רבותי, דער האָט מורא צו רעדן ווייל די שוויגער האָט געהאַנגען וועש אין לאָדיין אונטער די זעלבע זון ווי יענעמס קאָזין. און דער רעדט נישט ווייל ער האט מורא פאר שידוכים, דער האט מורא פאר אסטריזעישן מ'עט אים לייגן אין חרם, רבותי עטס מוזטס אנהייבן צו פארשטיין אז דער אייבערשטער פארלאנגט א מסירת נפש און אז עטס עטס נישט געבן קיין מסירת נפש דעמאלטס עטס עטס נישט אנקומען אין ערגעץ און אז עטס עטס מאכן חלילה מ'זאל וועהלן פאר די אלע מושחתים זאלט איר וויסן איר נעמט צו כלל ישראל'ס גלאנץ, כלל ישראל'ס שם, כלל ישראל'ס מסירות נפש, זיי האבן זיך אלע יארן מוסר נפש געווען אין אלע גלות'ן, און דא איז עס ממש גארנישט, דא איז עס נאר אויף אזויפיל, דו זאגסט איך קען נישט וועהלן פאר א קאנדידאט וואס ער איז א מושחת, דעטס אלל איט איז. צו אז מען האט געטאטשט דיינע קינדער האט יעדער געדארפט ארויסקומען. משוגענע שטאט, מען מען מאלעסט דיינע קינדער, דו ווייסט אז ס'איז אמת. און וואס געשעט עט די ענד אוו די דעי? גארנישט! מאכסט א שווייג פון גאנצן עסק. פארוואס? ער האט מורא שידוכים אדער מ'וועט אים ארויסווארפן? וועלכע ארויסווארפן? וועסטו גיין ערגעץ אנדערש ס'איז גארנישט. און נאכדעם עס זאלן זיך צאמנעמען ערנסטע מענטשן גענוג און נאך וואלט מען ארויסגעווארפן די אלע שקצים און מ'וועט זיי עווענטשעלי ארויסווארפן. סא דאס לערנטס ענק אויס רבותי, אן א מסירת נפש גייט גארנישט, און טאמער האסטו מסירת נפש קוק וואס דא איז געשען, זיי האבן געהאט מיליאנער דאלער, זיי האבן געגעבן דעם טשארלס היינס וואס ער האט נאר געוואלט, בעסיקלי האבן זיי אים גענומען פאר א כפרה הינדל, ער זאל לויפן, זיי האבן אים געגעבן געלט, און נאכדעם אז ער וועט נישט געווינען וועלן זיי לאכן פון אים, און אז ער וועט געווינען וועלן זיי זיין ביי די ווי מען זאגט די יושבים ראשונה במלכות.
דעמאלטס האט זיי דער אייבישטער געוויזן ניין ניין ניין ניין ניין ניין, דא האט זיך געשלאגן מענטשן אן א געלט, אן א פאליטיקל כח, אן די אלע פעימאס נעמען, און זענען נישט קיין רבנים, און זיי האבן אזוי צולייגט דעם טשארלס היינס, ער איז אזוי ארויס מיט בזיונות, אז ס'איז דא היינט אין צייטונג, אין ניו יארק פאוסט, ס'איז דא א גאנצע מחלוקת אין די צייטונג, אין ניו יארק פאוסט איז דא א גאנצע אריכות אז טשארלס היינס האט געקאלט קען טאמפסאן און קען טאמפסאן האט אים אפילו נישט געענטפערט. יעצט למעשה אין דעילי ניוס איז דא איינער דער אורן יניב האט אויך ארויסגעשיקט א טוויטער און ער מאכט שלום צווישן די אלע שיטות ער זאגט ס'איז נישט אמת ער זאגט אזוי איינער פון טשארלס היינס מענטשן האט אנגערופן קען טאמפסאן אז ער וויל מיט אים רעדן א האלבע שעה ארום. א האלבע שעה ארום האט שוין טאמפסאן טאקע טעלעפאן ווייל דאס איז שוין געווען נאך די עלף אזייגער נייעס און ממילא עס איז נאך די עלעווע נייעס האט ער שוין גארנישט צו רעדן מיט אים ער האט אים געוואלט כאפן פאר די עלעווע נייעס טשארלס היינס זאל ארויפגיין אויף די נייעס און זאגן הא הא כ'האב פארלוירן בקיצור ער האט עס געמאכט גוט ער איז שוין אפגעשאכטן ער איז שוין גארנישט מער זיין קאראפשן איז שוין ארויס איבעראל אין אלע צייטונגען און ער פילט נאך אז ער דארף נאך פירן א פאליטיק מיט יעדן איינעם. עניוועי, ס'איז דא, כ'האב געליינט אין צייטונג, כ'ווייס נישט פונקטליך, אז דא איינע פון די קעטשאפ סופלייערס האבן זיך צוקריגט מיט איינעם מיט די מעקדאנעלדס, ווייל איינער ווער ס'פירט מעקדאנעלדס איז אמאל געווען די סי אי או פון עפעס אן אנדערע קאמפאני, א קאמפעטישן, בקיצור האבן זיי אפגעזאגט די גאנצע קעטשאפ. סאו ס'איז נישט קיין פראבלעם, היינס וועט ענק קענען געבן וויפיל קעטשאפ עטס ווילטס, סאו האמיר נישט קיין פראבלעם, דער מענטש איז א אויסגעפראסקעטער, ער וועט נאך מסתם דורכגיין נאך אסאך אינטעראגעישן פון די עף בי איי אויכעט אויף די אלע קעיסעס, ווייל אונז האף מיר אז ס'גייט זיך אנהייבן נאכאמאל ברוך מרדכי'ס קעיס, אונז האף מיר ס'גייט זיך אנהייבן נאכאמאל די קעיס פון די אשכנזי'ס וואס זיי האבן געזאגט ליגנט אויפן סטענד, אונז האף מיר אז אלעס גייט צוביסלעך צוריק קומען אין פלאץ, די אברומי רובין סוויטהארט דיעלס, דאס אלע זאכן גייט. צוריק קומען אזוי ווי עס דארף צו זיין מיטן אייבערשטנס הילף. יעצט איינער פרעגט מיך מיט וואס א רעכט האסטו צו מסר'ן דאס איז דאך אלעס מסירה דאס איז מסירה זאג איך אים רבי איך וויל דיר ענטפערן צוויי זאכן קודם כל אז דו וועקסט דיך אויף יעצט אז ס'איז מסירה ביסט דאך א דזשאוק ווייל אונז האמיר דאך שוין געהאט דאס אלעס דורך געגאנגען און ס'איז דא גרויסע רבנים גדולי הדור וואס זיי שרייבן אז ס'איז נישט מסירה. און צווייטענס וויל איך דיר זאגן א זאך, דו האסט א פראבלעם מיט מיין מסירות, זאג מיר מיט דיין פלייש וואס דו עסט איז כשר, ס'איז אלעס נבילה טרייפה, ווען אונז האמיר געזאגט אהרן'ן אז דיין פלייש איז טרייפה האט ער געלאכט פון אונז, קומען עפעס א ליטווישער איד פון לעיקוואוד און האט אים געוויזן ס'איז פול מיט צומת הגידין, לויפט ער היינט ארום שרייען רבותי אַכט און דרײַסיק פראצענט איז צומת הגידין, דו שייגעץ דו, ווען אונז האמיר דיר געזאגט האסטו דאך געלאכט דריי פיר יאר. נו חצי. נאר וואס יעצט ווייל ער וויל האקן זלמן לייב איז געווארן צומת הגידין שרייט זלמן לייב פיין דער ווייץ וואס די עסט פסח איז אויך טרייף סאו בקיצור לאמיך דיך פרעגן דאס פלייש וואס די עסט איז נישט כשר רייט שוין די האסט נישט קיין ברירה די מיזט עסן לאזטו דיך וואויל גיין די מצה פסח איז אויך נישט כשר ריכטיג ביזט אן אהרוני איז זלמנ'ס מצות טרייפה און ביזט אהרן'ס מצות טרייפה קומען די צודרייטע וואס זלמן לייב די תירוץ. און ער האט געזאגט ברבים אז ווער צום שווער און ער האט די מצות פון זיין אהרן'ען דארף מען עס אראפ נעמען פון טיש, דו שייגעץ וואס דו ביסט, אראפ פון טיש? מען דארף עס פארברענען, אדער כופה עליו כלי ווען ס'איז יום טוב, ס'איז דאך חמץ גמור, ס'איז עכט אראפ נעמען פון טיש, יעצט פרעג איך אים ווייטער, דו פארשטייסט אז דאס פלייש איז נישט גוט? די מצות זענען נישט גוט, די גיטן זענען דאך אלע פסול, איז דאך יעצט ארויסגעקומען, נאך א מזל אז די יונייטעד סטעיטס גאווערמענט האט איינגעזעצט די צוויי רבנים, ווייל ווען נישט וואלט מען ווייטער געזאגט ס'איז גוט, סאו די גיטן זענען אויך נישט גוט, די מקוואות זענען זיכער נישט גוט, איך שלאג מיך ארום סיי מיט די גרויסע מקווה יו עס עי, זיי האבן נישט קיין געהעריגע רבנים, און די אלע וואס זיי טוען ירמי כץ האב איך געזען האט געגאסן א מקווה ער איז געזעסן אין בארא פארק אין כולל און עס האט זיך געגאסן א מקווה לעבן א נורסינג האום אין קאליפארניע סאו איך פארשטיי נישט סאו די מקווה'ס זענען אויך נישט כשר ר' מאטל האט א מקווה וואס איך האב געזאגט קלאר ס'האט געזאגט ווער ס'האט עס געבויעט האט עס געמאכט אן אמבטי גדולה וככלי בתלוש מיך האט ער ארויסגעווארפן, מ'האט אפגעקאלט ר' מאיר בראנדסדארפער און האט אים געזאגט אז נחום ראזענבערג איז גערעכט און מען זאל שוין בויען א נייע מקווה, עס האט געדויערט א שטיקל צייט ווייל דער עולם האט עס אויפגעהערט צו נוצן, האט מען אנגעהויבן צו בויען א נייע מקווה און מען האט שוין געבויעט, אבער די מקווה איז אויך פסול. סאו האמיר נישט קיינער ווער ס'נעמט קער אויף קיין שום ערנסטע זאך. טאמער איז דא איינער וואס ער לויפט ארום און מאכט מקווה'ס איבער די גאנצע וועלט און ער נעמט נישט קיין געלט און ער פארעכט מקווה'ס און ער לייגט צו זיין אייגן געלט, דאס בין איך ברוך השם. ער איז געגאנגען איצעלע פינף האט ארויס געגעבן א צעטל אז ס'איז אלעס טרייפה. דעמאלטס אין מאנטריאל. און דא האט ער אנגעארבעט דעם גאנצן חרם אויך, ער מיט משה משוגע'ן און פרידמאן. סאו למעשה האמיר אונז פראבלעמען אין אלע זייטן פון אידישקייט. מיטן חלב איז געווען פראבלעמען. מיט די קלף האב איך געפירט א מערכה שוין צען יאר צוריק ביז דער גרעסטע קלף אימפארטער וואס האט געברענגט קלף פון דזשעפען אן א הכשר האט געמוזט נעמען א הכשר. וויפיל ס'ווערט? איך מיין אז גארנישט, ווייל ער מוז נישט אריינגיין אינעם וועירהאוז, ער קען דראפ שיפן די אלע פעלעכלעך פון ערגעץ אנדערש. יעצט אפילו ווען איך האב געזאגט מען זאל נעמען א הכשר אויף פעלעכלעך, וואס הייסט אז מען וויל מאכן ספרי תורה תפילין און מזוזות, האב איך דעמאלטס זיך אריינגעלייגט אין די פרשה, האט מיר איינער געזאגט אז ס'איז נישט מעגליך צו האבן א הכשר דערויף ווייל דאס גייען ארום סוחרים און זיי קויפן דאס ביי פלעצער ווי מען שעכט אדער ווי מען הרג'עט בהמות, ס'מוז נישט זיין. ס'דארף נישט זיין מן המותר בפיך, אבער ס'מוז נישט זיין אז ס'איז כשר, ס'מעג זיין פון א טרייפה אויך, פיין. פארן ארום אפאר סוחרים, און זיי גייען ארום אין די אלע פלעצער ווי ס'איז דא בהמות, און ווי מען שעכט, ס'הייסט ווי מען סלאטערט, נישט ווי מען שעכט, און זיי פארן ארום און זיי קויפן צוזאמען, קויפט מען אין דייטשלאנד, דאס קויפט מען אין די גאנצע וועלט, יעצט ווען נישט דאס וואס איך זאל זיך פארלאזן אויף די סוחרים, אז זיי געבן דיר כשר'ס ווייסטו אויך נישט פון וואס זיי נעמען עס, צו זיי נעמען עס מן המותר בפיך צו נישט, און ס'איז נישט אזא גרויסע אינדעסטרי אז מען זאל קענען מיטשיקן א משגיח איבעראל, איז למעשה די ענד אף די דעי די הארבסטע זאך אין אידישקייט וואס דאס איז לייגן תפילין יעדן טאג און עולה זיין לתורה, און שרייבן ספרי תורה, וואס דאס איז א מצות עשה דאורייתא. די הארבסטע און די שווערסטע זאכן אין אידישקייט האבן נאך היינט נישט קיין הכשר מיט דעם וואס מ'האט שוין איבערגעדרייט די שטאט אז ס'זאל האבן א הכשר האט עס אויך נאך נישט קיין הכשר. ס'קען נישט האבן א געהעריגע הכשר. ס'קען נאר האבן א הכשר ווען איינער טוט אויסארבעטן אין א פאבריק. געוויסע פארמעט קען עס האבן א הכשר צו ס'איז כשר צו נישט, אבער פון ווי די שטיק פעל קומט איז כמעט נישט דא קיין מציאות אז ס'איז דא א הכשר, אזוי האבן מיר געזאגט די גרויסע סופרים יארן צוריק, דאס קענסטו נישט דורכברעכן, א איד פארט ארום אין טשיינע קויפט איין דא אביסל פעלעכלעך דא אביסל פעלעכלעך, כ'מיין וואס קענסטו טון? פון דעם מאכט מען די תפילין און מזוזות און הו נאוס וואט ווען ענד ווער. סאו דאס זענען די אלע זאכן וואס אונז זעמער אזוי צוריקשטעליג. יא, טאטשן קינדער טאר מען נישט, מען הרג'ט אוועק די קינדער, ס'איז א מורא'דיגע קריים. אויסער דעם וואס ס'איז אסור על פי תורה ווייל דו ביסט א איד, איז משכב זכר איז בסקילה אדער בכרת טאמער ס'איז נישטא קיין בית המקדש, הוצאת זרע לבטלה איז א געוואלדיגער איסור, ס'איז מיתה בידי שמים, ער ואונן. אפילו די גרויסע ער ואונן זענען געווען קינדער פון יהודה'ן, ס'האט גארנישט געהאלפן, אזוי זאגט דער זוהר הקדוש, סא די אלע זאכן זענען געוואלטיגע איסורים, און דאס ווילסטו אז מען זאל לאזן אז מען זאל עס טוהן פאר די קינדער, און דו האסט א פראבלעם, וואס איז דער היתר? ווייסט וואס כ'וועל דיר זאגן, כ'האב נישט קיין היתר. כ'האב יא, נאר איך גיי מיט דיר רעדן דעם אלטן סאקמער אזיאטיש מארמאראשער שפראך. לאמיר זאגן אז כ'האב נישט קיין היתר, לאמיר זאגן ס'איז אסור על פי תורה. נו, דאס איז דיין גאנצע זאך ווי דו הייבסט אן און דו לאזט אויס? און וואס איז מיט די אלע אנדערע זאכן? דאס הערט איך נישט. פארוואס גייסטו נישט פרעגן אהרן פארוואס מעגסטו זיצן ערכאות? פארוואס פרעגסטו נישט זאליקאן פארוואס מעגסטו זיצן ערכאות? פונקט ביי מיר האסטו דיך אנגעטשעפעט אז דאס איז אסור, דאס הייסט מסירה, און דאס מוזטו אונטערברענגען? דאס איז ענקער שפראך. יו העוו סעלעקטיוו ליסענינג. מען לאזט אז אלע בחורים זאלן מזנה זיין מיט מיידלעך, מען לאזט זאלן זיין אויף דראגס, און ס'איז אלעס איז מותר על פי תורה? מען לאזט אלעס מ, ס'איז דא אבארשענס, ס'איז דא מען אדאפט קינדער צו גוים, מען ווייסט אפילו נישט ווי מען אדאפט עס, אבי מען מאכט א שווייג, אלעס איז מותר, דו האסט איין פראבלעם אז ס'איז דא אן ענין פון א מסירה? ס'איז אנבעליוועבל, און איך וויל פארשטיין. מ'האט געלייגט א חרם מיט א איסור אויף נחום ראזענבערג, וואס האט ער דיר געטון? פארוואס לייגסטו נישט קיין חרם אויף אהרן און זלמן לייב אז זענען ערכאות? דער סיגעטער איז געווען א קלוגער איד נאך אלעמען. ס'איז געווען ר' משה אריה פריינד איז געווען זייער א תמימות'דיגער איד, ער האט געהערט אז יאסל וואלדמאן ברענגט אונטער סאטמאר האט ער געזאגט מ'וועט נעמען גרויסע שווארצע לעכט און מ'וועט לייגן א חרם. האט דער סיגעטער געזאגט ניין ניין ניין טו דאס נישט טו דאס נישט מיט דעם טשעפע נישט יאסל איז געווען זיין בלוט שונא און קומען דא אפאר ראצערס אנגעפאנגען מיט זאליקאן דעם סיגעטער'ס זון ער לייגט חרמות חרמות לייגט ער סא יעצט גייטס ענק אויסלערנען איין זאך עטס האטס נישט קיין פאוער דער עולם איז נישט אינטערעסירט פון ענק צו הערן קיינער וואוינט נישט אין ווילימסבורג ווייל דו הייסט סאטמאר. קיינער שיקט נישט די תלמיד אין די תלמוד תורה ווייל דו ביסט סאטמאר, וואס סאטמאר האט געקענט רעיפן אונזערע קינדער, שלמה הערצאג זיצט נאך ווייטער אין סאטמאר, פרויען האבן מיך אנגעקאלט ווען זיי געווען מיידלעך האט ער זיי געטאטשט בהוד יפיו, נאר ער האט א קלוגן וועג עס צו מאכן, ער איז דאך נישט קיין סאקמערער, אים האט מען דאך אריינגעברענגט פון ניטרא, זאגט ער האט איר געגעבן אזא פראסק אויף די דדים, אבער דאס איז געווען טאטשינג, דער דער איז נאו ריזען וויי מען שלאגט א מיידל אויף די דדים. ס'איז א שאנדע וואס דא גייט פאר. סאו האט ער א פראבלעם מיט נחום ראזענבערג? געלייגט אין חרם? וואס האט אהרן זלמן לייב מעגן גיין אין ערכאות און זענען נישט אין חרם? זיי טרעטן אויף די תורה. דוד גרינפעלד ברענגט אריין אלע זנות פראגרעמס און יעדער לויפט אים נאך אז ער איז נאך גאר דער וואס ס'העלפט אונז ארויס. אים האט מען נישט געלייגט אין חרם. יחיאל בראנער האט מכשיל געווען טויזענטער קינדער, ברוך מרדכי לעבאוויטש האט מכשיל געווען טויזענטער קינדער, די זענען נישט אין חרם, די מלמדים וואס וואס זיי טאטשן היינט ארייט ווארפט מען זיי שוין ארויס, אבער די אלע פינף זעקס יאר וואס מען האט זיך ארומגעריסן די מלמדים האט מען נישט געלייגט אין חרם. דער וואס האט געטאטשט נעבעך דער יאסל קאלקא האט געטאטשט דארטן א יונגל און זיין טאטע האט מען ארויסגעווארפן פון לעיקוואוד פאר גארנישט דעם האט מען נישט געלייגט אין חרם דעם קאלקא און דעם פעטער זיינעם יהודה קאלקא האט מען אויך נישט געלייגט אין חרם סאו דאס גייט ענק אויסלערנען ענקערע חרמות זענען אויך גארנישט ווערט דער עולם לאכט דער עולם לאכט דאס אלעס און ממילא איטס אידער יו גאנא סטרעיטן אוט אדער עטס פארלירט די יוגנט. דאס איז דער גרויסער חורבן, מען פארלירט ממש די יוגנט, די יוגנט האט נישט קיין, זיי האבן נישט קיין וועג, קיין הדרכה, נישט נאר ביי די אונזערע, ס'איז ביי די ליטווישע אויך דאס זעלבע, דער עולם איז צומישט, פארוואס דארף דער איד וואס זיין זון האט מען געטאטשט דער יאסל קאלקא פארוואס דארף ער וואוינען אין דעטרויט מישיגען, פארוואס האט מען אים ארויסגעווארפן געווען פון די חשוב'סטע רבנים דארט, א מורה הוראה, א מגיד שיעור, א רעדנער. פארוואס? און ווי מער עטס צומישט דעם עולם פארלירט עטס מער און מער דעם עולם, און דער עולם הערט שוין היינט גארנישט אויס, און דאס דארף ענק די אלע וואלן צו ווייזן, די וואוטס האט ענק געוויזן, מען האט געזאגט פאר קען טאמפסאן אז מען הייסט וואוטן פאר אים, מען האט געלייגט אין די צייטונג ווי איך האב געזאגט זענען בלאפערס און ליגנערס, קווייעטלי דעי סעי דאנט וואוט פאר אים. און נאכדעם האט ער שוין געהערט פון אנדערע אויכעט, יא יא, מ'זאל גיין וואוטן פאר טשארלס היינס. עניוועי, נאכדעם דארף איך דערווייל זאגן נאך א זאך, רבותי מ'מוז זיך אינטערבעטן זייער שטארק ביקאוז דא גייט מער נישט זיין הענקי פענקיס, מ'וועט דיך כאפן מ'וועט דיך אריינטראגן אז דו האסט געטאטשט, וועסטו האבן דיין חורבן מיט דיין חיים טוב. נישט זיין מער די סוויטהארט דילס מ'וועט קענען וואקן אן א דזשעיל, פאר יעדע פעלעני איז עס פון טו ענד העף צו טו ענד טרי קווארטער ביז פאר יערס דזשעיל, און די אלע וואס האבן געהאפט, זיי האבן עס אפגעשטופט אויף נאכדעם ווען טשארלס היינס וועט לויפן, ווייל זיי האבן דאך געוואוסט ער געווינט, די אלע גייען יעצט קייען שטיינער און צוקנאקן זיך די ציין. יעצט האב איך געוואלט אביסל רעדן וועגן דעם דוד גרינפעלד, זיי זענען געלאפן אין בארא פארק, איז געווען אזוי, ס'איז געווען דער כנגדיגער, א חיון, מ'האט איהם געשטעלט פשוט ווייל ס'איז א חילול השם אז קיינער זאגט גארנישט אויף דעם שייגעץ גרינפעלד, יעצט גרינפעלד זיין אונטערוועלטניק זענען געפארן מיט זייערע טראקס הער איך אז די שומרים האבן אפגעשטעלט א טראק פון די אחיות און אונטער דעם איז געווען א פאליס און זיי האבן געזאגט דו האסט נישט קיין פערמיט, ער געזאגט אויף צו פארן דארף מען נישט קיין פערמיט, זיי האבן אנגעהויבן זיך צו שלאגן, דער מענטש האט נישט געוואלט ער זאל אריינפאלן אין דעם לאו סיסטעם האט ער עס איבערגעלאזט האט ער געזאגט פיין. ס'איז אקעי, און ער האט געזען אונטער אים איז דאך דא אסאך מענטשן, חיות. ער זאל אנהויבן צו שרייען, ווי אין וויליאמסבורג גייט דאך ווען איין דאגי הוקעט, הוקען מיט אלע דאגיס. כ'האב ענק שוין געזאגט, איך האב א איד וואס איז געפארן אויף קברי צדיקים אדער געפארן זיך אפרוען אויף אונגארן. און דער איד איז נכשל געווארן מוצאי שבת ווען מ'איז געגאנגען צו סליחות זאגן סליחות איז ער נכשל געווארן מיט א שיקס אריינגענומען אין זיין קאר. אין בודאפעסט, דריי גאסן אוועק פון שול. און גארנישט, די קהילה האט ערלעדיגט אז מען האט באצאלט, מען האט געמאכט א שווייגס, ס'איז אן אמעריקאנער. ער האט א זון דא אין ווילימסבורג, וואס ווען דער שייגעץ איצעלע פומפ גליק איז אראפגעקומען פון די קאר און ער האט געזען א מענטשן רעדן מיט מיר, איז ער געקומען שרייען שייגעץ! שייגעץ! דער עולם האט זיך אויסגעלאכט, יעדער האט אויף אים געקוקט ווי א פומפ. געט ער זיך א רוף אן, דער, דער, דער יונגערמאן האט זיך גענומען שרייען, אה, נחום ראזענבערג! נחום ראזענבערג! זאג איך רבי, שריי נישט נאך איין מאל ווייל איך וועל דיר זאגן וואו דיין טאטע איז געווען פיר יאר צוריק ווען מען האט געזאגט סליחות אין קאזינצי אוטצא אום צוועלעווע ביינאכט האט ער ארום געטרענט מיט א אונגערישע שיקסע דעמאלטס האט ער זיך אפגעפיצט און יעצט ווען איך טרעף אים אין די גאס שריי איך אים נאך קום הער דו האסט נאך עפעס צו זאגן אויף נחום ראזענבערג זאגט ער ניין ניין לאז שוין אפ לאז שוין אפ לאז שוין אפ ווער ווייסט ער האט געפרעגט זיין טאטן צו ס'איז אמת ס'איז פארשריבן אין די פאליס, נאר די קהילה האט עס פארשוויגן, מ'האט באצאלט און פארטיג. סאו די אינטימידעישן דא ביי אונז איז מורא'דיג, ווען איין דאגי בילט בילט יעדער דאגי. האו האו האו האו. סאו בקיצור האט ער געזען אז אסאך מענטשן באפאלן אים האט ער נישט געוואלט האבן צו טוהן איז ער ווייטער געגאנגען. א צווייטער האט מיר פארציילט נאך ארגערס אז זיי האבן זיך צוריק געשלאגן ס'האט זיך געטוהן. די אלע זאכן איז נישט וויכטיג, אונז דארפ'מיר נאר ווייזן פארן רבונו של עולם אז אונז טומיר און אונז בעק'מיר נישט די אלע חזירים, נאכדעם וועט שוין דער אייבערשטער אלעס באצאלן פאר יעדן. גרינפעלד כאפט נישט ער איז היינט דער נציג פון כלל ישראל אריינצוברענגען זנות און ס'איז א ביטערער אומגליק אויף אים מיט זיין משפחה. און ס'איז א ביטער אומגליק אויף כלל ישראל נעבעך. סא יעצט למעשה לאמיר מקיים זיין מאכן קלאר. רבותי, מען מוז אנהייבן צו האלטן די הענט העכערן גארטל, אפילו בייזעכס טאר מען שוין נישט היינט האלטן די הענט. ס'געווען אמאל איינער איז אריינגעקומען צום גערער רבי און ער האט זיך געהאלטן די הענט אין די הויזן טאש, זאגט אים דער גערער רבי דו ווייסט דו ביסט פסול עדות, פרעגט ער פארוואס, זאגט ער ווייל א נוגע בדבר איז פסול עדות, רבותי מען טאר שוין נישט האלטן אין ערגעץ די הענט, שוין, און טאמער האבן מיר דאס געקענט אדורך ברעכן, האבן מיר ברוך השם דורך געבראכן, ס'איז זייער א גרויסע זאך, דער אייבערשטער האט אונז געגעבן די זכי' אז מ'האט דאס געקענט אדורך ברעכן, שטיי מיר גאנץ גוט ברוך השם. יעצט לאמיר זען קודם וואס טוט זיך ווייטער אויף אלע פראנטן אביסל. ס'איז געווען יעצט אין לונדון כדתיא. האט געהאט אזא דינער, און מען זעט דארטן ווי רב פאדווא זיצט, און זיצט דארטן חנא האלפערן, דער אלטער טאטע פונעם גרויסן צדיק חיים האלפערן, און זיי זיצן דארטן ביי מסיבה, ס'איז אזא שאנדע, קיינער נעמט זיך נישט אן קיינער זאגט נישט א ווארט, קיינער גייט נישט פראטעסטירן, יעצט די אסיפה איז געווען וועגן זכור אהבת קדומים פאר הרב הצדיק ר' משולם אשכנזי, און מען איז זיך צוזאם געקומען מען זאל דערציילן פון זיינע גוטע פעולות און מען זאל זיך מחזק זיין מיט זיינע וועגן און צו הערן דעם דבר השם דורך די רבנים הגאונים שליט"א. איז הרב הגאון הצדיק רבי אליעזר דוד שליט"א, דאס איז די רב פון בית מדרש דחסידי בעלז, אבער דאס איז נישט בעלז, דאס איז די מאכנובקא בעלז, דער צווייטער איז זאב פעלדמאן, ער איז די רב פון קהילה קדושה תורת עץ חיים, ער איז דער איידעם פון רב פאדווא, אזוי דאכט זיך, און נאכדעם הגאון הצדיק רבי חיים האלפערן שליט"א, רב אין בית המדרש דברי חיים, עטס פארשטייטס וואס אונז טוהמער מיט די תורה? אונז מאכן מיר די גרעסטע חוזק א מענטש וואס מען האט אים אקיוזד, צענליגע פרויען זאגן אז ער האט זיי געטאטשט און געפאטשקעט, און יעצט הייסט ער הגאון הצדיק און ער גייט זאגן זכור אהבת קדומים, יא ער קען רעדן פון זיין אהבת קדומים ווייל ער טוט עס שוין צוואנציג יאר, מיר האט איינער דערציילט וואס ער איז אין כדתיא בית דין, זאגט ער אז מען האט אים שוין געווארנט פופצן יאר צוריק וואס ער ווייסט אז ער זאל זיך אפלאזן פון די זאכן און ער זאל עס מער נישט טון. נארוואס, ס'איז אויך דא א איד וואס ער געט דא גרויס געלט פאר די אלע זאכן, און ער רעדט זיך איין אז מיט דעם וועט ער ערגעץ אנקומען, דאס איז פרישוואסער, ער מיינט אויכעט אז ער קען שוין טון וואס ער וויל, כ'האב ענק שוין געזאגט, שלמה המלך זאגט, כל הבא על אשה זונה לסוף מבקש ככר לחם, דאס איז אפילו די וואס זיי העלפן פאר די וואס זענען בא על אשה זונה, כאטשיג ער טוט עס נישט אליינס. יעצט לאמיר גיין ווייטער. יעצט, כ'האב אויך געוואלט זאגן אז די וואוטס אין מאנסי, דער ישראל האגער המצרי, דער אמת איז ער האט א קראנקע פרוי, גייט ער טאטשן וויזשניצער ווייבלעך? ער קען דאך חתונה האבן מיט דעיוויד פריד? דעיוויד פריד איז דאך געווען דער וואס האט אים אלץ געלאזט אז ס'זאל דורכגיין די וואוטס אז מ'זאל קענען חתונה האבן א מאן מיט א מאן. סאו, האסט דאך א פערפעקט שידוך. דוד פריד מיט ישראל האגער המצרי. עניוועי. למעשה אבער האט ער נישט געווינען, דער דוד פריד, געווינען האט עד דעי. דא אין ברוקלין די די עי קען טאמפסאן האט געווינען סעווענטי פאר און א האלף פראצענט, טשארלס היינס האט געווינען טווענטי פייוו פערסענט, האו דו יו לייק דעט? סלאדער. אה, דאס הייסט ווי מ'זאגט ס'א לייף פארטי. ער האט געזען אז ער פארלירט, לאז אפ, האט ער געדארפט זאגן, איך בין שוין צו אלט. ניין, ער האט געוואלט כאפן א פליק. יעצט איז דא נאך א זאך וואס דאס האט צוברענגען, דאס וואס טשארלס היינס איז ארויס פון אפיס, אז מ'וועט נישט קענען מער טון די אלע זאכן, די עגונות, ווייל דער טעם פארוואס מ'האט דא געקענט שלאגן און הרג'נען מענטשן, איז ווייל די רבנים האבן געפירט טשארלס היינס אפיס, אבער למעשה אז ער איז געפאלן, ס'וועט שוין נישט זיין מער די עגונות מיט די אלע מעשיות, ס'הערט זיך אויף. עס הייבט זיך אן אויפצוהערן. איז יעצט אזוי ווי ס'הייבט זיך אן אויפצוהערן ווערן פראבלעמען מיט די אלע פרויען וואס זיי זוכן א גט. ס'איז דא דא פיר און א האלב יאר צוריק איז געווען א שידוך מיט א ווייבל וואס האט געהייסן גיטל דודלסאן. זי איז יעצט פֿינף און צוואַנציק, דעמאלטס איז זי געווען איין און צוואַנציק. זי איז פון לעיקוואד. זי האט חתונה געהאט מיט איינעם אברהם מאיר ווייס. ער איז אן אור אור אייניקל פון ר' משה פיינשטיין. ער איז א אייניקל פון ר' משה פיינשטיין'ס זון ר' ראובן פיינשטיין, ווייל דעם דוד'לסאן'ס טאטע, ער הייסט יוסף אשר ווייס, ער איז איינער פון די סיניאר עדיטאר פון ארטסקרול, צען חדשים נאכדעם ווען דער ווייס האט חתונה געהאט איז דודלסאן אוועק, זי האט געזאגט זי קען מיט אים נישט וואוינען, ער איז א קאנטראל פריק, בקיצור האט זי געזאגט זי זוכט א דעווארס, זי וויל א גט, נו למעשה איז דאך אזוי, פיר יאר לויפט זי נעבעך ארום צו אלע רבנים, און זי זאגט זי זוכט א גט, און זעהט אויס אז ער איז ר' משה'ס אן אור אור אייניקל דער ווייס, האט ער א געוואלדיגן פאוער, און ממילא נעמט זיך קיינער נישט אן, איז ביז יעצט האט זי געקענט גיין צו די רבנים די וואס האבן געמאכט די גיטין מעושה, אזוי ווי דער וואלמארק, און אזוי ווי דער עפשטיין. יעצט אבער אז דאס ארבעט נישט איז זי ארויסגעקומען צו די צייטונגען און זי האט געזאגט אז איר מאן וויל זי נישט באפרייען נאר טאמער זי געט אויף דאס קינד אינגאנצן און אויכעט אז מען געט אים דרײַ הונדערט און פֿופֿציק טויזנט דאלער. קיצור ס'האט זיך אנגעהויבן יעצט די חתונה, זי גייט, יעצט זען די רבנים אז זיי פארן אויכעט פונקט אזוי שלעכט, איז דער בעל הבית. יעצט ס'איז דא נאך אזאלכע פרויען וואס זיי גייען יעצט צו די צייטונגען און זיי פארציילן זייער מעשה ווייל זיי ווייסן מען קען שוין נישט זיין די מעשות מיט עפשטיין. יא ס'טוישט זיך אלעס צוביסלעך אונז 'מיר נאך אמאל זיין א נארמאלע קאמיוניטי. עניוועי כ'האב אויך געוואלט זאגן ביי די וואלן האבן מיר געזעהן אז באבוב האט זיך ארויסגעשטעלט פאר די ווינינג פארטי און זיי האבן געזאגט מען זאל וואוטן פאר דיבלאזיאו ווייל ער גייט עניוועי געווינען ס'איז א שאנדע פאר יו באבוב כ'בין זייער אפסעט וויאזוי עטס פליעט אזוי בעקווארדס יעצט? ס'איז געווען די וואך שבת, די פאריגע וואך בעסער געזאגט, איז געווען א כינוס פון אסאך שלוחים, כמעט זעקס טויזנט שלוחים פון חבד, כ'ענק דערציילן א אינטערעסאנטע זאך, די רבי האט אמאל געזאגט, אונזער רבי, ער האט געזען ווי חסידישע קהילות האבן זיך צוריק אויפגעשטעלט, די ליטווישע זענען געבליבן אזוי מאדערן, געשוירענע בערד מיט אלעם. דער רבי פארציילט א מעשה אז אין דער היים איז געווען צוויי גרויסע עשירים מ'האט נישט געוויסט ווער ס'איז רייכער פון וועם מ'האט זיך אלץ געקריגט דער געזאגט דער איז רייכער דער געזאגט יענער איז רייכער ס'איז נישט קיין חילוק למעשה האט זיך אויס ס'איז געווען א פייער ביי ביידע איינער האט זיך גראד צוריק געבויעט און דער אנדערע איז געבליבן אן ארעמאן מ'האט געוויסט ווער ס'איז געווען דער אמת'ער עושר האט דער רבי געזאגט חסידים מיט מתנגדים האבן זיך אלע יארן געקריגט ווער ס'איז מער און מ'זעהט אז ס'איז געווען א גרויסער פייער א חורבן און די חסידים האבן זיך שנעל צוריק געשטעלט. יעצט למעשה איז אזוי, אה, די רבי האט געזאגט זיי האבן זיך צוריק געשטעלט, איך זעה נישט מיט וואס די חסידים זענען בעסער צוריק געשטעלט היינט, נישט ווען די רבי האט געלעבט אבער היינט, ווייל די חזירים זענען זיי ביידע, ווייל יאסל קאלקא איז א ליטווישער, נחמיה וועבערמאן איז א חסידישער, עס איז אלץ די זעלבע. נאר איך בין געוואלט זאגן, עס איז געווען א שריפה, אלע אידן זענען געקומען אויף אמעריקע, די ליטווישע האבן צוריק געשטעלט אפאר כוללים אין אמעריקע, און די לעבאוויטשער האבן צוריק געשטעלט זעקס אהאלב טויזנט שלוחים וואס זענען געקומען יעצט פון די גאנצע וועלט ס'איז געווען מורא'דיג שיין. מאידך גיסא וויל איך אבער זאגן פאר לעבאוויטש עטס האט זייער אסאך פראבלעמס, מען האלט אין איין כאפן נאך חזירים פון ענק און נאך חזירים פון ענק. אין אסטראליע האט מען ווידער איינגעזעצט, ארעסטעט, א נײַן און פֿערציק יערידיגן מענטש, ער הייסט דעניעל גוג. GUG, און די טשארדזשעס איז אז ער האט מאלעסטעט אין א קעמפ וואס איז געהערט פאר חבד, די חבד ישיבה אין באנדיי, האט ער מאלעסטעט דארטן קינדער. סאו איך וויל ענק זאגן עפעס, חבד, ענקער רבי האט ענק איבערגעלאזט זייער א שיינע זאך, עטס זענטס אלע געווארן מלמדים, רבנים, אבער למעשה אויב עטס זאלט'ס האלטן א זויבערע קאמיוניטי, איז איין שליח חבד קען ענק אלע אראפברענגען אינאיינעם. דעטס ווערי ווערי בעד ניוז. סאו עטס מוזט אנהייבן צו סטרענטענען די צניעות. גראדע, איך געב ענק אסאך קרעדיט, ענקער בית דין האט גראד געזאגט אז יא, מ'מעג גיין צו די פאליס, באט ס'איז באמת א שאנדע אז לעבאוויטש, אזא גרויסע ארגענעזעישאן, זאל צולאזן אזאלכע זאכן. סאו יו העוו טו פוט יור עקטס טוגעדער, זיי זענען זייער א שיינע ארגענעזעישן, ווארלד ווייד, ווערי פאוערפול, דאונט לעט די פיו פעדאפיילס ברינג יו דאון. יעצט האב ענק שוין פארציילט ס'איז דא איינער אין גרין האוז, ער איז געווען פון מאנטשעסטער, וואס ער האט געדזשאמפט בעיל, און ער האט געגעבן אריין אין די מדינה אז ער וויל בלייבן דארט א בירגער, און ס'איז דא א חוק השבות אז מ'מוז לאזן יעדן ווער ס'וויל, א איד וואס וויל ווערן א בירגער מעג ער ווערן. קיצור ס'געווען אין כנסת א דיון, די כנסת האט געפסקנט נאו וועי ער באקומט נישט דא קיין סיטיזען רייטס, און יעצט גייט נעמען א יאר צוויי ביז מ'עט פיילן עקסטרעדישען פעיפערס ביז מ'עט אים טראגן ביז מ'עט קומען יעדער האט דאך צייט ער איז דאך אין א תפיסה ער גייט ער דאך ער איז בעסיקלי נישט דעינדזשערעס ער איז שוין אקעי היינט היינט האט מען שוין נישט קיין מורא פאר יעצט האב איך געוואלט זאגן נאך א וויכטיגע זאך, מען האט ארומגעווארפן צעטלעך אויף דעם גרויסן באקאנטן עסקן אברהם סלונים, מען באזידלט אים מיט שלעכטע טייטלס, איך געוואלט באמת זאגן פארן עולם ס'איז נישט פעיר וואס עטס טוט, דער מענטש האט געבויעט און ער האט צוגעשטעלט א שיינעם דעוועלאפמענט פאר קאסט פרייז, ער האט עס יעצט נאכאמאל געוואלט טון. ער געהאט א דורכפאל ווייל ער האט געקויפט לאנד ווי ס'איז געווען קברים, און לאמיר זאגן ער האט עס יא געווען געברויכט צו וויסן פארדעם, אבער למעשה. מען באליידיגט אים פאר גארנישט. דאס איז אונזער אלטער אזיאטישער מארמאראשער וועג. וואס האט ער געטון דא שלעכט? עניוועי ער זעהט ער קען נישט נעמען די פרעשור האט ער זיך מיישב געווען ער געט אויף דעטס איט ער געט אויף וואס קען ער טון מער פון דעם ער קען נישט נעמען די פרעשור. און די אנדערע זייט זענען נישט אינטערעסירט, דאס איז אזוי ווי ביי די אראבער, דאס איז די דזשיהאדס, דאס איז די פאלעסטינער ווילן נישט אנערקענען מדינת ישראל, ער האט געמאכט א מיסטעיק, ער איז דורכגעפאלן, פיין, ער האט אויפגעגעבן און פארטיג, פאלט עס יעצט צוריק אויף ר' משה שטערנבוך וואס ער טענה'ט אז מען מעג גראבן טויטע. סאו וואס איז יעצט? וואס ווילט עטץ פון אים? דאס איז אונזער צודרייטער וועג. ווען ס'איז געווען מיין פרשה איז געווען אן אלטער איד רבי יצחק פריד, ער לעבט ער זאל זיין געזונט, ער איז ארויס ער איז געווען אין קעמפ און ער איז אריין געפארן פון די קעמפ ווייל ער האט געוואלט מיך טרעפן, ער זאגט נחום מאך צו דעם האטליין איך וועל ערלעדיגן משה זאל אראפנעמען דעם חרם ווען נישט איז דיר נישט גוט פארן. און ער זאגט מיר משה קען שיסן אויך, ער האט מיר עס געזאגט, זאג איך אקעי פיין ערלעדיג, בין איך געגאנגען כ'האב צוגעמאכט דעם האטליין, ס'איז געווען צוגעמאכט אפאר וואכן, אפאר אפשר א חודש צוויי, און יצחק פריד לויפט שנעל צו די משה משוגענער פרידמאן, ער זאגט אים ער האט דאך צוגעשפארט, מ'דארף אראפנעמען דעם חרם. זאגט ער איך, איך האב עס נישט ארויף געלייגט, גיי צו די רבנים, זאגט ער איך פארשטיי נישט, דו האסט מיר געזאגט איך זאל אים הייסן זאל צושפארן, אויב נישט וועט ער נישט גוט פארן, און דו קענסט שיסן אויכעט, און יעצט אלל אוו א סאדען דרייסטו צוריק די גאנצע זאך, דו האסט עס שוין נישט געלייגט מען זאל גיין צו רבנים, און צו וועלכן רב זאל מען גיין, דו גייסט מיך יעצט שיסן א וויילד גוס טשעיס, זאגט מיר הרב יצחק נחום, משה איז א שקרן א ליגנער, מאך אויף דעם האטליין. איך האב דיר גארנישט געזאגט אז דו זאלסט צומאכן, איך האב דיר נאר געזאגט ווייל איך האב געמיינט איך האנדל מיט א נארמאלן מענטש. און מאך עס אויף. דערום האב איך עס צוריק געעפנט. דאס איז אונזער חורבן. אונז זעמיר נישט דא צו פאררעכטן, אונז זעמיר נישט דא גוט צו מאכן, אונז זעמיר נישט דא אז מענטשן זאלן האבן הנאה כדי שתהא שם שמים מתאהב על ידיך, אונז זעמיר דא פאר איין זאך, באגראבן יעדן, טרעטן אויף יעדן, און טאנצן אויף יעדן. דעטס אלל. קען טאנצן, איך גיי טאנצן אויף יעדן. דאס איז דאס איז פארוואס אונז זעמיר דא. האסט געוואלט אז ס'זאל זיין צוגעשפארט דער האטליין ווייל דו האסט נישט געוואלט ס'זאל ארויסקומען דיין זנות? שוין יענער האט דיך צוגעשפארט, וואס איז יעצט? די זעלבע איז אברהם סלאנים, אברהם סלאנים איז אן ערליכער מענטש, ער האט גארנישט געטוהן ראנג, ער זאגט איך קען מיך מער נישט שלאגן מיט די גאס, ס'פארפאלן, איך געב אויף. נו וואס איז? געט ער אויף? יעצט איז אבער דא א פראבלעם ווייל זיי האבן געוואלט אברהם סלאנים זאל זיך שלאגן קעגן דעם רב שטערנבוך אויכעט און ביי דעם האלט ער זיכער נישט דערביי. רב שטערנבוך האט, איך האב נישט געגלייבט, הונדערט רבנים וואס זיי נעמען זיך אן פאר אים, ער איז א גאון עולם און זיי האלטן אז טאמער האט ער געמאכט א שטיקל פראבלעם און ער האט געזאגט אז וועגן הפסד מרובה מעג מען גראבן די טויטע אויף א געוויסן וועג וויאזוי זיי זאגן, ער בלייבט א פוסק. ס'איז אלץ געווען צייטן ווען ס'איז געווען הפסד ממון מיט אנדערע זאכן. דער בלייבט זייער פוסק. סא ס'גייט אזוי, טאמער וויל דער רב נישט פסק'ענען ווי דו, דעמאלטס איז ער אויס רב, איז ער א שייגעץ. און אז ער וויל יא טון נאר ער קען נישט ווייל ס'איז דא א הפסד מרובה צו אנדערע זאכן וואס איז דא, דאס איז געווען דער אלטער אזיאטישער מארמאראשער וועג און דאס האט געווען אין אלט ירושלים דער וועג, יעדער האט אטאקירט יעדן, אבער דעמאלטס האט מען געמעגט, ווייל ס'איז געווען כוללים, מען האט יעדן אויסגעהאלטן, ס'איז געווען אומזינסטיגע פרעסערס, מען האט געפרעסן אומזינסט אלע יארן, ס'איז געווען וואס האבן געלערנט תורה אויכעט, אבער ס'איז געווען וואס האבן ממש געפרעסן אומזינסט, און ממילא האט מען זיך געקענט טעראריזירן, אבער היינט, אונז האמער גארנישט, אונז האמער נישט קיין שום שייכות נישט מיט סאטמאר און נישט מיט פאפא און נישט מיט די אלע וואס זיי פירן נישט מיט UJO משה דוד נידערמאן. אונז וויל מען זיין סיטיזענס פון די יונייטעד סטעיטס און פארטיג. דאס איז אונזער חורבן. האסט געזען דער משוגענער דער ברוך משה די כאפ? טויט משוגענער געווען. ער גייט זיך אננעמען פאר די עדה. וואס האט ער געהאט פון די עדה? גארנישט. די עדה האט אים עפעס אמאל געגעבן? ער האט דאך געמוזט זיי שיקן געלט. גייט דער בהמה און זאגט אזוי, שוחטים פון בעלז זענען אלע פסולי שחיטה. פסולי שחיטה! וואס איז דען דער צודרייטענער בייגעפאלן אלעס פסולי שחיטה? דער מענטש האט נישט געגעבן איין שטיק כשר פלייש אין אמעריקע, אלעס איז געווען מיעל מארט'ס נבילה טרייף, און ער פסל'ט יענעם שוחט. נאכדעם זאגט ער אזוי, און אפילו ווען זיי וועלן תשובה טון, טארן זיי אויך נישט, זיי קענען בלייבן וואויל געמיינט, זיי קענען זיי בלייבן אבער זיי טארן נישט זיין קיין שוחט. וועלכע שולחן ערוך שטייט דאס? דאס איז דער אלטער סענטער בוקאווינע מארמארישע סיגעטער פויער. און דאס איז וואס אונז מוז מען טשענדזשען דעם עטיטוד, און איך מיין נישט ווייל איך ברויך האבן עטס זאל ציען צוריק צו און היינט לאך איך פון ענק, היינט איי ערנד רעספעקט ברוך השם ביי שאואינג ווי וואסערע א מנוולים די רבנים זענען געווען, ס'איז א דיפרענט סטארי טודעי, נאר ס'איז דאך דא זאכן קהל'ישע זאכן און אנדערע פראבלעמען מען דארף ערלעדיגן. יעדער איינער וויל יענעם באגראבן און קיינער זוכט נישט אז ס'זאל ארויסקומען א כבוד שמים צו ס'זאל זיין ערלעדיגט זאכן אזוי ווי עס דארף צו זיין. א גוטן און א פרייליכן שבת.